א גוטן ערב שבת קודש פרשת וירא, נישט ואירא נאר וירא, אליו השם באלוני ממרא, יעדער געדענקט דאך נאך די טאנג טוויסטער וירא ואירא וויפיל פראסקעס דער רבי האט געגעבן וויפיל ס'גייט אריין האט ער געגעבן סא, עניוועי איך האב שוין געמאכט א שיעור די וואך איך וויל נאך צולייגן וואס ס'קומט אלס צו זייער וויכטיגע זאכן און מ'מוז רעדן דערפון. היינט איז זייער ביזי ברוך השם, מ'דארף צולייגן נאך א געוויסן עמערדזשענסי. דער בחור שפיצער דער רוצח איז ארויסגעגאנגען פריי, ס'איז דא וואס זאגן אז ער איז ארויס וועגן דעם ווייל אינעמת'ן איז ער א דזשובענייל ער האט נאך געדארפט קריגן בכלל נישט קיין תפיסה נאר דזשובענייל פענעטענטשערי ס'איז נישט קיין חילוק איך וויל ענק זאגן איין זאך דער רבי וואס ער קוקט עס צו און ער לאזט עס צו מ'האט געטאנצט יעדער האט געטאנצט מ'איז גליקליך ער איז ארויס דער רבי זאל וואטשן. ווייל אברומי רובין האט אויך נאר געשטאכן אמאל אן ארבייטער פון א צייטונג וואס האט געשריבן קעגן סאטמאר, שפעטער האט ער דעם געשטאכן, נאכדעם האט ער שוין אנגעארבעט ער געוואלט צונעמען די קעמפס, ווי אזוי האט בערי געזאגט פארן סיגוטער, זיי ווילן שלאגן, שטעל דו דארפסט זיי אפשטעלן נישט אנרייצן, די זעלבע אויך דער סקווערער זאל זיך זייער שטארק וואטשן ווייל ס'וועלן קומען אזאלעכע בחורים און זיי וועלן אנהייבן צו זעהן ווי אזוי די רבי אביוזט זיי און. ער איז געזעסן דריי יאר פאר גארנישט, ער דארף יעצט א שידוך טוהן, ער בלייבט מיט א פלעק אז ער איז א מורדערער, סא דער סקווערער רבי זאל זייער אבאכט געבן די אלע שקצים וואס ער ברענגט זיי צוריק אהיים און ער טאנצט נאך פאר זיי, ווען ער איז קלוג שפילט ער דאם און סטופיד, איך ווייס פון גארנישט. עניוועי. נאך א זאך וויל איך זאגן זייער א וויכטיגע זאך, פארוואס האט אונז היטלער געטראגן אין די גאז קאמערן, ווייל זעמיר געווען זייער וואויל, ווייל יעדער האט געזעהן אז א מאשקע ביים פרץ קען אלעס ערלעדיגן, די זעלבע אויך, די גוים קוקן דאס צו, ס'איז אזא אנטיסעמיטיזעם, קוקטס די בלאגס וואס זיי שרייבן, די סוף גייט זיין מ'וועט אונז טראגן אין די גאז קאמערן מיט די טרעינס, מיט די וואגאנען, אבער דעמאלטס זאל נישט יעדער שרייען שמע ישראל! שמע ישראל זאלסטו יעצט שרייען, דעמאלטס זאלסטו שרייען ווי טרולי דיזערוו עווריטינג! עטס כאפטס נישט וואס דאס איז א חילול השם ווייל די סקווערער וויל דארט זיין רוצח ווי מ'זאגט אים ארויסשטעלן? און אוועקנעמען פון די תפיסה מעג מען טוהן אלעס, די גוים קוקן דאס צו, אפילו די אידן טוט עס וויי, עס טוט וויי יעדן איד, א מאסענער רוצח, און מ'האט אים ארויסגענומען, סא עניוועי שפיצער איז אין די גאס, איינער שרייבט א גוט ווארט, ער שרייבט אין א בלאג אז ער גייט היינט נאכט ווערן א חתן, די רבי ווייסט נאר נישט מיט וועם א חתן אים צו מאכן, ס'איז א גוטער דזשאוק, ס'וועט אים קיינער נישט נעמען, ער איז א מאסענער רוצח. יעצט דאס איז וואס איך האלט אין איין זאגן פאר די צייטונגען, פארוואס איז די וועלט אזוי אומצופרידן, פארוואס איז דא די אייסיס מיט די אלע זאכן, ווייל יעדער זעהט ווי פאלש די אלע גאווערמענטס זענען, זאגט די אייסיס אויב צו זיין פאלש בין איך אויך פאלש, קיינער טראסט נישט היינט קיין גאווערמענט, אפילו די אמעריקאנער גאווערמענט זענען אזוי אנגעפלעקט מיט שמוץ, זייערע פאליטישענס אנגעהויבן פונעם פרעזידענט אראפ ביז מיסיס קלינטאן און אראפ ביזן סקווערער רעבן. זיי קענען טוהן וואס זיי ווילן אין די אלע לאקעל פלעצער, און דער עולם ווערט פעד אפ, ס'איז שוין קומען די צייט און דער עולם איז פעד אפ. יעצט כ'האב אויך געוואלט מסביר זיין, ביי די אראבער זאגט מען צו זיבעציג צוויי און זיבעציג נקבות, ווירדזשינס, אין סקווער איז נישט דא קיין צוויי און זיבעציג ווירדזשינס, ווייל קודם האבן דאך די אלע בחורים ארום געטרענט מיט די מיידלעך, און ווען נישט וואס איז נאך איבער געבליבן, האבן די צוויי ברידער טויבענפעלדס געטוהן, סאו כ'ווייס נישט וואס די רבי קען איהם געבן. זיי זאגן ער מאכט אים א חתן היינט ביינאכט, איך האף אז ער מאכט אים א חתן מיט זיינס אן אייניקל, ווייל ער האט זיך דאך מוסר נפש געווען פארן רבי'ן, און נאכדעם איז דא דער קול מבשר מבשר ואומר שרייבט גאנץ כלל ישראל פרייט זיך אז ער איז ארויס פרייליך, גאנץ כלל ישראל פרייט זיך נישט ס'איז שקר, ס'טוט פאר יעדן וויי מען לאזט ארויס אזא מאסן רוצח, און נאכדעם שרייבט ער ער איז ארויס זכאי. ער איז נישט ארויס זכאי, ער איז ארויס ווייל ער איז אפגעזעסן דריי אהאלב יאר, ער איז גארנישט ארויס זכאי, און ער האט באצאלט צוויי אהאלב מיליאן דאלער, און נאכדעם איז דא נאך א זאך, די פעדערל קען אים נאך נעמען ווייל די סיוויל רייטס, ער האט ווייעלעיטעד סיוויל רייטס, און ס'איז זעלבע געווען מיט יאנקל ראזנבוים, מען האט אים געהארגעט, מען האט אים געטראפן זכאי, דעם רוצח, נו האט אים די פעדערל אויפגעפיקט אלס א סיוויל רייטס, און מען האט אים איינגעזעצט. פרייט ענק נאכנישט אזוי, יו דידנט סי די ענד אוו איט. יעצט אויב די רבי וויל דיר נישט געבן זיינס אן אייניקל ווייל ער הייסט א רבי, זאלסטו פרעגן רבי פארוואס האב איך געמוזט גיין זיצן אין דזשעיל פאר דיר? אויב דו ביסט נישט גענוג ווערט צו נעמען זיינס אן אייניקל האסט דאך נישט געדארפט מוסר נפש זיין פאר אים. און אזוי זאלט עטס אייביג טראכטן ביי די רבי'שע זאכן, די רבי וואלט פאר דיר גארנישט געטון, סאו פארוואס זאלסטו פאר אים יא טון? און נאכדעם וויל איך מסביר זיין פארן עולם, טאמער ווילט עטס וויסן אמת'דיג וואס חסידות איז, סאטמאר רב האט אמאל געזאגט, נשתכח דרך הבעל שם, האט זיך יעדער אויפגערעגט אויף אים, האט ער געפרעגט יעדן, דו ווייסט פונקטליך וואס חסידות איז? וואס האט טשערנאביל געהאלטן? וואס האט וויזשניץ געהאלטן? האט יעדער געזאגט, איך ווייס נישט, איך ווייס נאר וואס איך האב געהאלטן. זאגט דער רבי, און איך האלט אז דאס וואס דו האלטסט איז אויכעט נישט אמת, ווייל יעדער האלט דאך יענעמ'ס חסידות איז נישט אמת. יעצט איך וויל ענק זאגן אמת טשערנאבעל חסידות איז צו זיין א רוצח א גזלן א גנב א חמסן צו גנבענען פון די שטאט בועל זיין נקבות מיט בחורים מאכן משכב זכור יעדער מוז גיין פרייטיג אין מקווה אפילו קינדער און נאכדעם האבן גענוג קאנעקשענס ביי די גאווערמענט און ווי מען זאגט אויססטרעיטענען אלעס יעצט קען זיין אין טשערנאבעל'ס צייט איז דאס נישט געווען דאס חסידות היינט איז דאס דאס חסידות און קיינער זאל מיר נישט פארקויפן קיין מעשה'ס. אונז זעמער קלאר ווי מען האלט, ביי וואס מען האלט, מען האלט ביי גארנישט, מען האלט ביי גניבה, ביי גזילה, ביי ניאוף, ביי הרג'נען מענטשן, רציחה, ווי האט רבי אהרן געזאגט, אין בעלז האט מען געזאגט כהנים ארויס, אין סקווער האט מען אפילו נישט געזאגט כהנים ארויס, מען האט זיי געהארגעט, די כהנים זאלן טמא ווערן, יעצט וויל איך ענק זאגן נאך א זאך, כ'האב ענק אייביג געזאגט. אונז האמיר א שוואכען טשענס צו געווינען א פעדעפייל ווייל ער געבט געלט פארן וויקטעם. קעגן געלט קען מען זיך נישט קעגנשטעלן ווייל מיליאנען שפילן נישט קיין ראלע. די זעלבע אויך דער שפיצער האט באצאלט צוויי א האלב מיליאן דאלער צוויי מיט נאך א האלבן. איך האב דעמאלטס געזאגט ער זאל עס נישט טוהן זאגט ער ער האט מורא ווייל טאמער נישט וועט מען אנהייבן צו זאגן וועם ס'געהער.

מען זעהט די קעראפשען, מען זעהט די אנסאפיסטיקעישען פון כלל ישראל, וואס מען פארקויפט אויס איינער דעם צווייטען פאר אפאר טאלער, מאכט דער גוי א חשבון, יו נאו וואט, איף הי דאזענט אנדערסטענד בעטער לעט הים דזשאסט איט איט אפ, און דאס איז וואס דא גייט פאר, איך האב נעמענס געבעטען מאך נישט קיין דיעל, איך וויל נישט האבן צוויי מיליאן דאלער, קודם וועט דער רוצח בלייבן אין תפיסה, און אז ער אליינס האט געזאגט פארן דזשאדזש דעמאלטס, ער איז א יונג בוי און ער האט נישט געמיינט. פרעגט אים די דזשאדזש האסט שוין באקומען דיין געלט? זאגט ער יא. האט שוין די דזשאדזש געקוקט גרינג? עניוועי רבותי קיפ איט אפ יור דואינג גוד סאו פאר. יעצט לאמיר לייגן אלל די דזשאוקס אסייד. מענטשן זאגן זעסט ער איז ארויס ער איז ארויס נחמיה קומט אויך מארגן ארויס ניין נישט מארגן מען זאגט צען וואכן ארום וואס ער קומט נישט ארויס באט עניוועי איך וויל דיר עפעס זאגן ס'האט געקאסט שפיצערן צוויי א האלב מיליאן דאלער אדער דעם סקווערע שייגעץ איך ווייס נישט ווער ס'האט עס באצאלט ס'האט אים געקאסט דריי א האלב יאר זיצן אין דזשעיל. ס'האט אים געקאסט א שמוציגן נאמען פאר די רעסט אוו היז לייף, אויב ער וועט טרעפן אמאל א שידוך און ער וועט האבן קינדער וועט יעדער אנווייזן דאס איז די רוצח. איך האב געלערנט אין וויזשניץ רבי חיים מאיר'ס סאלדאטן, ווען רבי חיים מאיר'ל איז נפטר געווארן זענען זיי אלע געגאנגען אין גארביטש, מ'האט זיי נאכגעשריגן שקאץ, די זעלבע געווען ביי ר' מוישעלע, די זעלבע איז יעצט דא ביי די צוויי ישראל מיט מענדעלע, דער טאהשער רבי האט ארויסגעווארפן אלע דעם אלטן רבינ'ס גבאים ווייל ער האט געוואוסט זענען גארנישט זענען גארביטש. און אזוי איז איבעראל, פאר וועם שלאגסטו דיך? פאר וועם? פאר וואס? אבער למעשה, יעדער כאפט שוין אז ס'קאסט היינט א פרייז צו טאטשן א קינד, צו פארברענען יענעם, ס'קאסט א פרייז. ברוך מרדכי האט באצאלט אסאך מיליאנען דאלער, און אזוי האט יעדער באצאלט מיליאנען. נחמיה האט אויך באצאלט מיליאנען, איך ווייס נאכנישט וויפיל ס'וועט אים אריינשלעפן, אבער ס'איז נישט קיין פרי דיעל, פאר די געלט וואס ס'האט אים שוין געקאסט ביז יעצט, ווען ער גייט יעדע נאכט צו א פראפעשענעל זונה פאר אפאר הונדערט דאלער, האלט ער נאכנישט ווי ער האלט יעצט, אזוי וויכטיג איז געווען צו כאפן דאס מיידעלע פון צוועלף יאר? ס'איז א דזשאוק די גאנצע זאך, און דאס גייט יעצט ענק אויסלערנען, ס'איז א טשעינדזשינג טיימס. אמאל איז געווען לי עוועניו א טו וועי סטריט און אויך בעדפארד און היינט איז עס א וואן וועי סטריט. ס'איז טשעינדזשינג טיימס, יור נאט גאנע געט עוועי וויט איט. דער טייטלבוים לויפט ארום אין ארץ ישראל, ער איז באהאלטן, ער האט זיינע פראבלעמס, מ'האלט מיך אין איין קאלן רבנים איך זאל מיך אפלאזן פון אים, זאג איך אים איך האב מיך נישט אנגעטשעפעט אין אים, איך האב נישט מיט אים גארנישט, ער האט אפגעהארגעט מענטשן, קינדער. און ליטל דאס הי נאו אז ס'איז שוין דא נאך א וויטנעס, א וויקטעם, וואס ער האלט ביים קומען פאראויס. זיין טאטע האט באצאלט פערציג טויזנט דאלער במשך א יאהר צו אנדערטהאלבן יאהר ער זאל לערנען מיט אים פרייוועט, אנשטאט צו לערנען גמרא תוס' האט ער מיט אים געלערנט סעקס. און יעצט איז ער פאר ער איז אנטלאפן האט ער אפגעקאלט זיין טאטן ס'טוט מיר זייער לייד וואס כ'האב געטוהן מיט דיין זוהן, און האט אים געזאגט איך געב דיר צוריק די פערציג טויזענט דאלער. למעשה דער טאטע זאגט מיין זון איז אויף דראגס, האסט אים אומגליקליך געמאכט, דער איז שוין נישט מיין זון חלילה, וועגן דעם האט ער עס געטון ווייל ער האט געוויסט דא גייט זיין צרות. סאו טייטלבוים, יו ענדזשוי ראנינג פראם סיטי טו סיטי פראם קאנטרי טו קאנטרי? וועל, מעיבי דעטס די לייף יו לייק, באט איי דאנט טינק עניבאדי איז אינטערעסטעד אין א לייף לייק דיס. און אויב נישט, זוכטס ענק נישט אזא מין לעבן, ווייל אונז לויפן מיר היינט נאך נאך יעדן. איז געקומען איינער. פאר אפאר טעג צוריק שרייט מיר נאך אינדערפרי די מוסר, לויף איך אים נאך הויך אין די גאס, דו וועסט האלטן די הענט ביי דיר נישט אויף קינדער, און ער איז אזוי אנטלאפן אז דעמאלטס בין איך ערשט געוואר געווארן ער איז א פעדאפייל, כ'האב עס דעמאלטס נישט געוואוסט אפילו. סאו עט די ענד אוו די דעי דארפט עץ זיך אויסלערנען איין זאך, ס'קאסט א פרייז, ס'קאסט עגמת נפש, ס'קאסט געלט, סקאסט בזיונות, די ווייב די קינדער ווייסן, און נאכדעם בלייבט די קוועסטשען איז איט ווארט די פרייז? מסתם נישט, ווי יעדע נארמאל פערסאן וויל טעל יו. עספעשעלי דו קענסט גיין אין די ווילידזש און דארט האסטו געי בארס און דו שיכורסט דיך אן און גייסט אראפ אונטן אין סעלער כאפסטו וויפיל גוים דו ווילסט, און נישט וואס איך זאג מען זאל עס טון, מען טאר עס נישט טון, די גרעסטע עבירה איז משכב זכר, נאר וואס? ס'איז בוחר הרע במיעוטו אנשטאט צו טאטשן א אידיש קינד איז אסאך בעסער צו גיין אין מאנהעטן. און נאכדעם דארף מען פארשטיין נאך א זאך, אויב מען לאזט ארויס א יוט ווייל ער האט געברענט ווייל ער איז נאר א יוט, נו אויב אזוי האט דאך דער סקווערער יעצט א גוטע וועג, ער'ט שיקן נאר יוט, יונגע חברה, און די זעלבע וועלן די סאטמארע שיקן און די אהרונים און די זלונים, און דעמאלטס זעמער נישט סעיף. און דאס איז א זאך וואס אונז דארף מיר וויסן אז אונז זעמיר נישט סעיף, אונז זעמיר טיף אין דר'ערד ווילאנג ס'איז דא די סטרא אחרא די רבנים, נאר ליידער ליידער האלט עס דארטן אז די גוים ווייסן עס שוין אויכעט, און וועגן דעם האבן זיך פארמערט די אייסעס חברה, וועגן דעם פארמערן זיך אלע לינקע חברה, און דער סוף גייט זיין אז די גאווערמענט גייט פארלירן די פול קאנטראל פון אלעם. מ'עט מאלעסטן איינעם, עט ער וויסן וואס צו טוהן, מ'עט איינעם טאטשן, עט ער וויסן וואס צו טוהן, מ'עט איינעם הרג'ען, עט ער אויך וויסן וואס צו טוהן, קוק אהער מ'האט דא געהארגעט נעבעך דעם שטארק, קיינער ווייסט נאך נישט ווער ס'האט אים געהארגעט, ס'איז אנבעליוועבל, יא די גאווערמענט האט זיך גוט אין דר'ערד געלייגט. יעצט זיי האבן ארומגעשריבן א בריוו פון די סקווערע דיינים, איך האלט נישט אז ס'ליגט דערין אמת, אז זיי זאגן אזוי זעהט מען אויס אז מען איז א מורד אין רבי'ן מען הייסט נישט קיין רוצח ווער עס הארגעט אים איז איך וויל ענק זאגן איך האף אז דאס איז נישט קיין אמת'ער בריוו ס'איז נאר א פאלשע זאך ווייל טאמער דאס איז אמת איז אויב אזוי איז דאס עוקר גאנץ תורת משה ווייל מארגן וועט איינער זאגן אז דער רבי זאגט לא תנאף איז מותר מען מעג נואף זיין און מען מעג לא תרצח און מען מעג אלעס און דעמאלטס האסטו גענדיגט מיט תורת משה איז טשערנאבלער חסידות האט גענדיגט תורת משה האו דו יו לייק דעט?

בקרוב ממש דא און מען וועט זיך פרייען יעדן שעה, דו וועסט האבן געלט מער וויפיל דיר געפעלט. עניוועי, דאס זענען די סקווערער. כ'האף נאר אז עט אמאל דער שפיצער עט אמאל נישט כאפן זיין טאכטער, דער וואס ער זינגט און ער טוט רעיפן, ווייל דעמאלטס וועט די שמחה זיין אסאך גרעסער, דאס איז וואס זיי פארשטייען נישט, זיי נעמען אריין די גרעסטע סקאם אוו די ערד, די גרעסטע גענגסטערס און די גרעסטע מערדערס, און די גאנצע קאמיוניטי צוזאמגעשטעלט פון רשעים און מיט מערדערס מיט גזלנים, און מען קומט נאך מיט א פרומע מאסק בשם הקדוש דרך, ממש דאס איז די דרך, און טשערנאבלעך מיט קנאבלעך, און און שוין, און זענען נאך העפי אויכעט, זעהן אויס פונקט ווי די גוים, די אראבער, די דזשיהאדס. פונקט ווי די אראבער זעהן זיי אויס. א מען-מעיד רעלידזשען, דער רויטער דוד זאל רעגירן אויף אלעם, און נאכדעם אז יענער איז א פארברעכער זאל מען אויך נאך אריינעמען אין שטעטל. יעצט דא וועט עץ הערן ווי דער חזיר ראטענבערג האט געכאפט אפאר טאלער און ער האט געזאגט א דרשה, דעמאלטס ווען מען האט אים געסענטענסט, כ'האב עס געהערט, כ'בין דארט געווען. האט ער געזאגט אין זיין דרשה אז ער האלט אז ער איז פון א פיינע פעמילי דער שפיצער און מען זאל אים נישט געבן קיין הארש סענטענס, פארוואס ווייל ער האט דאך באקריגן צוויי מיליאן דאלער און דעטס עקזעקטלי וואטס העפענינג, יעצט כדי דו זאלסט גלייבן אין וואס איך זאג וויל איך אז זאלסט עס הערן.

אקעי טענק יו. נו, האט עטץ געהערט? ער האט באקומען זיין געלט, און אויף דעם לאזט ער דעם מערדער ווייטער אין די גאס. דאס איז וואס דא גייט פאר אין די אידישע אינדעסטרי. נאובאדי קעירס פאר אידישקייט, וועגן דעם זאג איך אויכעט. איינער זאגט מיר דא, מען שלאגט זיך דא ארום פארקויפן פאר די ארטיסטן דא עפעס א בילדינג. האב איך געזאגט, געבענטשט זאל ער זיין, ער זאל עס פארקויפן, מאכן געלט. איך האב אויך א הויז יעצט צו פארקויפן. ווען אן ארטיסט קומט אריין, געב איך עס אים מיט קנין און מיט מנין. איף די פרייז איז רייט. ביקאוז עווענטשעלי גייט דא זיין נאר ארטיסטן, און די וואס זאלן כאפן די געלט די וועלן זיין לאקי. סאו דער חזיר ראטענבערג האט געכאפט אפאר טאלער, און ער האט געשריבן א בריוו פארן דזשאדזש ווען עס קומט אויס זיין פאראל זאל מען אים ארויסלאזן ווייל ער איז גאר געווארן א וואוילער מענטש. יעצט איך וויל פארשטיין נאך א זאך. דער הייליגער רבי מיילך זאגט אז אין דעם זיבעצנטן יאר איז די שענסטע יאר דעמאלטס קען מען מתקן זיין אלע מידות. אין טשערנאבל איז דאס נישט שייך? זאג מיר, דו רעבע, דו הונט, דו רויטע חיה וואס דו ביסט, וויאזוי האסטו געמעגט שיקן א בחור זאל טון אזא מין אקציע? ער האט פארלוירן דריי יאר פון זיין לעבן, און נישט סתם דריי יאר, ס'איז נישט פארטי טרי, פארטי פאר, פארטי פייוו יאר, ס'איז די בעסטע יארן, ס'איז די יארן וואס דעמאלטס קען מען זיך מתקן זיין אלע מידות מיט אלעם, מיט וואס א רעכט האסטו דאס געהאט צו טון? אז דו האסט עס געוואלט טון האסטו געדארפט נעמען דיינע קינדער זאלן עס טון, דיינע וועסטו נישט שיקן. זיי זענען פרינץ קרוינען, זיי דארף יעדער איינער רעספעקטן, נאר א פרעמד יונגל שפיצער שיקט מען, איך האב דאך געקענט זיין זיידן שפיצער, א וואוילער איד געווען, ער פלעגט קומען צום טאהשער רעבן, ער פלעגט געבן דארט גרויס געלט, ער געווען אין די דיימאנדס, איינמאל האט ער מיר געזאגט, זאלסט געדענקען איין זאך, אז דו ווילסט נישט מען זאל מיך ארויסווארפן פון סקווער, זאלסטו נישט זאגן אז דו האסט מיך דא געזען ביים טאהשער רעבן. דאס איז געווען טשערנאבל? ווייל טאמער איז דאס געווען טשערנאבל פארשטיי איך פארוואס. מען האט געשטעלט א סטאלין ער זאל אומברענגען גאנץ חסידות? אזאלכע רשעים צו זיין? ווי האט די רבי געהאט א רעכט צו נעמען א יונג בחור'ל? האסט געדארפט נעמען דיינע קינדער? ווען דו ביסט אן עקר קענסטו נישט נעמען דיינע קינדער, האסט געקענט נעמען דיינע קינדער וואס זיי זאלן זיין די וואס זאלן גיין פארברענען יענעם אויפן כבוד פונעם טאטן. און דעי זאלט עטס אלע וויסן, דעי זאל ענק זיין א מוסר השכל, קיין רבי וועט ענק נישט בעקן, מען וועט ענק האבן אין דר'ערד. און האב אלע רעבעס אין דר'ערד. סקוקולענער רעבע איז אין בארא פארק. איינער האט מיר דערציילט אז זיין זון נעבעך מ'האט אים נישט אנגענומען אין א ישיבה, פערצן יאר אלט, ער באקוקט ביינאכט דעם טמא'נע כלי, האט ער דארטן בילדער פון זכרים מיט נקבות אויסגעטון וואס מ'טוט כל דבר אסור, האב איך אים געזאגט גיי אריין צום סקוקולענער רעבן און זאג אים ער זאגט ליגנט אז ער האט זיבעצן הונדערט מוסדות אין ארץ ישראל וואס אין יעדן מוסד איז דא צוויי טויזנט קינדער, אלמנות און יתומים, איך ווייס דארטן שמערת יבין שזינצענס שפיטאלן ווען ער העלפט יעדן ארויס ס'איז ליגנט ער האט נישט איך בין יעצט געווען אין ארץ ישראל אין מירון איז עס טאטאל צוגעשפארט דארט ווי מ'קען זעהן האט ער נישט קיין מוסדות האב איך אים געזאגט זאג סקוקולענער רעבן ער זאל עפענען א חסד לאברהם אין דעם גרויסן בילדינג וואס ער האט געגנב'עט געלט פון חסד לאברהם ווייסט דארטן אויף פיפטי פאר ענד טורטין און ער זאל אנפילן דעם בילדינג מיט יונגלעך און ער קען שוין בויען נאך אזאנס אנצופילן מיט מיידלעך ווייל ס'איז דא מער ווי טויזנט קינדער אין די גאס אין בארא פארק וואס זענען אלט דרייצן און פערצן יאר, דער משגיח האט אים ארויסגעווארפן ווייל ער איז נישט געווען גענוג דרך-ארצ'דיג, צו ווייל ער איז געקומען דריי מאל שפעט, צו ווייל ער האט גערייכערט א ציגרעטל, ס'איז א דזשאוק וואס דא גייט פאר, די קינדער זענען אזא מין גארבידזש היינט געווארן ביי די אויגן פון די מגידי שיעורים, אז פאר גארנישט ווארפט מען ארויס. אבער איז ער אריין צום סקוקולענער רעבן און געזאגט חסד לאברהם אין בני ברק אין פתח תקווה אין מירון, דא עפען! נאר דאס וועט ער נישט טון. פארוואס? ווייל די סיקריקן רייטן אויף אים, זיי נוצן אים אויף וואס זיי ווילן, ער איז נישט קיין ערנסטער מענטש, ער איז א הונדערט פראצענט א ליידיגייער, א לאו לייף א ליידיגייער, און ער האט נאך היינט קינדער וואס רייטן נאך אויך אויף אים, קומט אן זיין זון פון מאנטריאל, איך קען אים אפילו נישט, שא יענקעלע ביינקעלע, ער גייט נאר געט ארויס אויף מיר א איסור איך זאל נישט האבן קיין שול ווי צו דאווענען, און וואס איז ווערט צו בויען סקוקולען און מוסדות איבעראל מיט שולן, אז דו נעמסט א איד און דו ווארפסט אים ארויס פון שול? ווער זאגט דיר אז מיין דאווענען איז נישט אזוי חשוב ווי די אלע סקוקולענער וואס זיי דרייען זיך ביי דיין טאטן וואס איינער איז א מניוול און כ'האב געזאגט סקוקולענער רבי'ן מען דארף אים ארויסווארפן גייט ער זאגן ער זאל אים זאגן וואסער א קאפיטל תהילים צו זאגן אפשר זאגט ער מיר וואסער א קאפיטל תהילים צו זאגן אז איך זאל שוין האבן א שול ווי צו דאווענען כ'מיין אז דאס איז קאפיטל קוף נון און אלף. ווייל דאס האט דוד המלך נאך נישט געזאגט, ווייל אזאלכע רוצחים ווי ס'איז היינט דא ארויסצואווארפן א איד פאר גארנישט פון א שול, דאס איז נישט געווען בימים ההם. א איד א שומר תורה ומצוות דער איז, איז במילא האט ער נישט געמאכט א קאפיטל תהילים פאר דעם, סאו בין איך געבליבן אן א בית מדרש. דו פארשטייסט וואס דא טוט זיך? דאס רשעות איז היינט אזוי גרויס אז ס'איז אנבעליוועבל. פונקט ווי איך האב מסביר געווען אמאל, כ'האב מסביר געווען, איז רב נחמן נישט ביזי מיט חטא הידוע מיט קרי, אונז האלט מיר שוין נישט ביי דעם, אונז האלט מיר שוין געהעריג ביי בועל זיין עריות, מאכן ממזרים מיט אשת איש, פרעגטס חזקל טייטלבוים ער עט ענק שוין זאגן. די זעלבע איז דא אויכעט, היינט איז דאס רשעות אזוי גרויס, מען נעמט א איד מען ווארפט אים ארויס פון א שול, דו ווייסט וואס מען איז דורכגעגאנגען אמאל ביז מען האט ארויסגעווארפן א מענטש פון א קהילה? סאו עניוועי, געטס געלט פארן סקוקולענער רבי ער עט זיך בויען מוסדות נאר מיט ארויסווארפן ענקערע קינדער. און כ'האב גראדע געוואלט וויסן נאך א זאך. אז די רבי האט אים געבן סעווענטי טו ווירדזשינס ווער עט מיט אים באמת לערנען הלכות בעילות אסורות אדער הלכות נידה אדער הלכות חתן צי ער עט לערנען מיט אים די רבי אליינס צי ער עט שיקן דעם טויבענפעלד זאל מיט אים לערנען דאס דארף מען אויך דערגיין ווער עט מיט אים לערנען די אלע הלכות וואס מען מעג וואס מען טאר נישט וואס מען מוז כ'מיין די רבי זאל מיט אים לערנען די רבי האט דאך אים געלערנט וויאזוי מען פארברענט שטובער אויך. געזאגט. רחמנא לצלן, מענטשן קענען צוקוקן ווי א רעבע זיצט, פארפירט די יוגענט, פאר זיין אינטערעסן, און מען קען נאך שרייען קדוש קדוש קדוש, און ס'איז נאך א גאנצע זאך סקווערער רעבע, סקווערער רעבע, וואט ע שעים. יעצט זיי זאגן אז דער אלטער סקווערער רעבע האט נישט געוואלט אז מען זאל וואוינען לעבן סקווער, אזוי זאגט דער היינטיגער רעבע, כ'גלייב נישט אז ס'איז אמת, און קען זיין ער האט טאקע נישט געוואלט, יא. בארגט געלט האט ער ביים גאנצן עולם און קיינמאל נישט באצאלט ווייל ער איז יונגערהייט אוועק אבער יענער זאל נישט וואוינען דארט דאזענט מיען עניטינג עניוועי איז למעשה אזוי זאגן זיי למעשה יעצט דארף מען שוין נישט האבן אז מען זאל נישט וואוינען לעבן סקווער ווייל דער אלטער סקווערע רבי האט נישט געוואלט מען קען נישט וואוינען לעבן סקווער ווייל ס'איז א שטאט פון כולו רוצחים ס'איז לעבן די אלע שטעט וואס א רוצח האט געדארפט אנטלויפן ס'האט געהייסן די ערי המקלט. האט מען נישט געטארט וואוינען לעבן דעם ארום און ארום כדי דער רוצח זאל גראד קענען אריינלויפן? ס'איז ממש אנבעליוועבל, איך האלט אז די רעבעצין דארף אים שוין צוריק געבן פאר דעם שפיצער יעצט דעם קרעדיט קארד ווייל ער קען שוין גיין עס נאכאמאל טון, און איך וויל פארשטיין, מילא שפיצער פרייט זיך ער איז ארויס פארשטיי איך, אבער וואס פרייט זיך די גאנצע שטאט? און מען שיקט עס אויף אלע קליפס ארום אין די גאנצע שטאט און אין די גאנצע וועלט, וואסערע מין פנים טראג מיר אונז? אונז טראג מיר פונקט דעם זעלבן פנים ווי די דזשיהאדס, די אראבישע רוצחים, און איך פארשטיי בכלל נישט, מען שטעלט א רוצח אין ארץ ישראל אריין אין תפיסה ווייל ער האט געהארגעט א איד, נו, איך פארשטיי נישט, אים דארף מען ברענגען אז אין אמעריקע א שפיצער האט געוואלט הרג'נען א מענטש האט מען אים גארנישט געטון, מען האט אים געגעבן קוים דריי יאר, סאו עטס הייבטס אן צו כאפן נישט נאר דעם חילול השם, די חילול השם איז איין געוואלדיגע עבירה, אבער דער איד באקומט אזא פנים אזוי ווי די דזשיהאדס אזוי ווי די געהעריגע רוצחים פון די אראבער און דאס שטייט אונז זייער נישט גוט אז מען קלעסיפייט אונז אינאיינעם מיט זיי זעמער אונז אויף צרות און יעדער טאנצט איך וויל פרעגן ער האט דאך עובר געווען נישט נאר אויף די עבירות וואס א איד איז מצווה ועושה ער האט דאך עובר געווען אויף מצוות בני נח אויף שבע מצוות בני נח און יעדער איז אזוי העפי ס'איז א גאנצע גליק וואס איז די גליק און דאס איז וואס דא גייט פאר דאס האט דער שייגעץ דער רויטער שייגעץ אנגעארבעט אויף די וועלט א חרבן עולם, איך ווייס ווען דער שפיצער וואלט געוואוינט אין ווילימסבורג און מען וואלט אים ארויסגעלאזט וואלט גאנץ ווילימסבורג מורא געהאט, נאר אין סקווער טאר מען נישט זאגן קיין מיינונג ווייל די רבי וועט שיקן אן אנדערן רוצח. יעצט איז די שאלה איז אפשר וואלט מען געדארפט צוריק שטעלן דעם שפיצער אז ער זאל ווייטער בלייבן דעם רבינ'ס הויז בחור, צו קען זיין ניין, און ער וועט נעמען א גרעסערן רוצח. און יעדער איז פרייליך, פיס, א גאנצער גליק. קען איך זאגן איין זאך, איטס אנבעליוועבל אין וואס א סאסייעטי מען לעבט. אזוי ווי די נטורי קרתא קומט ארויס אז נישט יעדער איינער איז פראו איזריעל, וואלט מען אונז געדארפט ארויסקומען אז נישט יעדער איינער וואס עס זעט אויס חסידיש איז פראו די אלע שייגעץ שטיק, ביקאוז איט מעיקס אוס לוק עס בעד עס עניטינג. איטס ממש איטס אנבעליוועבל. יעצט איך וויל פרעגן א פילאסעפי, א פילאזאפישע קשיא. ווען מען וואלט גענומען חזקאל שמש, דעם וואס מען האט אים געהארגעט, מען וואלט גענומען זיין מערדער און מען וואלט אים ארויסגעלאזט נאך דריי יאר, וואלט געווען פראטעסטס פון ווילימסבורג ביז פישפיקלאדיין. ס'הייסט די גאווערמענט, די גאווערמענט, די גאווערמענט. מיט וואס איז אנדערש דער פאל פון שפיצער? דאס וואס איך וויל פארשטיין. מיט וואס איז אנדערש דער פאל פון שפיצער, מיט וואס איז אנדערש אז מען האט דעם ארויסגעלאזט ווען ער האט געברענט א איד, און ווי איז כלל ישראל אז זיי גייען נישט מוחה זיין, קיינעם אינטערעסירט עס נישט נאבעדי איווען גיבס א הוט, און דאס איז א מורא'דיגע פראבלעם. כ'האב שוין געמאכט א שיעור און כ'האב שוין געמאכט א בייליאגירט געוויסע זאכן, יעצט דארף איך צולייגן נאך אביסל. כ'האב געוואלט זאגן אז מ'האט אויפגעקאלט פון ארץ ישראל א בלנית. עס איז אויך דא צוויי קראנען, עס זעט אויס איינס איז פאר הייס וואסער און איינס איז פאר די זריעה, און ס'זאגט אז ס'האט קיינמאל נישט געוויסט אז מען דארף לייגן איינס פארן צווייטן, און ס'קערט זיך איבער גאנץ ארץ ישראל. דער אמת איז, איך האב אסאך מאל געהאט חלישות הדעת, דא בין איך געגאנגען צו טרייען צו ראטעווען די קינדער, און פאר נאו גוד ריזען האט מען מיך געלייגט אין חרם, וואס מ'האט מיט מיר געטון. למעשה אבער, כ'האב אייביג געטראכט, וואס האב איך געטון אן עבירה אז ס'זאל זיך קומען די אלע זאכן? כ'האב עס נישט געקענט אויספיגערן. איינמאל איז מיר בייגעפאלן אז וויבאלד איך האב געווארט פינף יאר, כ'האב געשריבן פאר די רבנים בריוון, אין די פינף יאר האט מען דאך געקענט ראטעווען א גרויסן עולם פון כלל ישראל. דו האסט געוואוסט אז די רבנים זענען פעיק, פאוני פראדס, וואס ביסטו זיי געגאנגען שרייבן בריוון? נאר. ס'קען באשטיין צו ווארפן די באל אין זייער קאורט, האט דער אייבערשטער גוט באצאלט. ס'איז דא א איד וואס האט מיך אייביג געבעטן ווען איך פאר מאכן א מקווה זאל איך מאכן ווידעא, ס'וועט זיין א מורא'דיגע לימוד, האב איך אים אייביג מסביר געווען, ס'איז צו אן ערנסטע זאך, מ'מאכט א מקווה, צו מאכן ווידעאס, מ'דארף וואטשן, הונדערטער זאכן, כ'קען נישט, כ'וועל מאכן א מאק מקווה, קען איך מאכן ווידעא. למעשה יעצט זעה איך אז ער איז גערעכט געווען. ס'איז א מורא'דיגע עוולה געווען אז מ'האט אזויפיל יאהר נישט געמאכט ווידיאוס. כ'האב געמאכט דא יעצט אין ארץ ישראל ווידיאוס, מען קאלט פון איבעראל. שוין האט אריינגעקאלט א פרוי אז זי האט נישט געוואוסט א חילוק צו די וואסער צו יענע. כ'האב אהין געשיקט דארטן אן ערנסטן רב און ער האט געזאגט אז די מצב וואז זייער נישט גוט. ס'איז נישט געווען קיין געהעריגע זריעה וואסער, ס'איז געווען קודם די הייסע וואסער. און נאכדעם האט מען געלייגט נעבעך די זריעה וואס דאס איז גארנישט ווערט, דאס הייסט מען האט זיך געטובלט אין א מקווה וואס דאס איז פסול דאורייתא, אויסער איך זאל אננעמען אז די המשכה בצינור הייסט א המשכה איז עס געווען פסול דרבנן, די מחבר האלט אז המשכה בצינור איז כשר, אבער מסתמא נישט אין דעם צינור ווייל דער צינור איז א כלי, און חוץ פון דעם בלייבט עס א פסול דרבנן, דאס הייסט דו ביסט גליקליך וואס? נישט קיין נדה דאורייתא, עניוועי, און דאס אלעס איז ארויסגעקומען פון דעם שיעור וואס איך האב געזאגט אין בני ברק, זיבן שעה, מענטשן הערן עס אויס. איי דידנט נאו. יעצט כ'האב אויך גערעדט וועגן ס'דארף זיין קרקע עולם צו קרקע בתולה, מ'זאל מאכן אריינגראבן, זענער געגאנגען און עס דורכגעשמועסט, כ'מוז איבער האקן אינמיטן, איך גיי יעצט דא אינמיטן די גאס אין מאנסי בין איך, בין קומען קוקן א מקווה, שטעלט זיך אפ עפעס א קאר אינמיטן די גאס, און לויפט מיר נאך, טעל מי אר יו ראביי נחום ראזענבערג, זאג איך איר יא, זאגט זי מיר ווער זי איז, כ'געדענק מיט יארן צוריק, איז געווען אזוי אז איר אייגענע מאן האט מאלעסטעט די קינדער און ער האט מודה געווען, בקיצור זיי האבן זיך געגט, זי זאגט זי וואוינט היינט אין אן אנדערע שטאט, זי איז נאר געקומען דא וועגן עפעס זאכן, און זי זאגט מיר איי ריעלי וואנט טו טענק יו פאר דואינג וואט יו אר דואינג, מיין טשילדערן אר אין טערעפי און ברוך השם דער מענעדזשינג, שוין, איר זעט דאס דאס הייסט א סטריט קאל אינמיטן די גאס, עניוועי ס'איז גוט ברוך השם. איז יעצט אזוי, פון די שיעור איז ארויסגעקומען נאך א זאך, אז איך האב גערעדט. עס דארף זיין קרקע עולם קרקע בתולה, איז געגאנגען איינער געפרעגט רב לאנדא צו ער איז מחמיר אויף דעם זאגט ער מען קען נישט ווייל ארץ ישראל נישט ארץ ישראל בני ברק איז לעבן דעם ים און די גאנצע ערד איז זאמד איז במילא ס'איז נישט שייך אין דעם קיין קרקע בתולה ס'איז דו ווייסט נישט ווי ווער וואס כ'האב ענק שוין געזאגט אמאל ביי קבר איז אויך גוט צו האבן קרקע בתולה און איך האב זייער שטארק געוואלט האבן דארט ווי איך קויף מיין קרקע אז ס'זאל נישט זיין קיין נייע פרישע קרקע בין איך געווען, לעבן בית שמש איז דא דארטן א פלאץ, ס'איז דא א ריזיגע בית החיים, פרעג איך יענעם דאס איז קרקע בתולה קרקע עולם, זאגט ער ניין דאס איז פון דעם וואס מ'האט געגראבן און געבויעט בית שמש האט מען דא אהער געלייגט אלע ערד, און דאס איז וואס עס איז. האב איך נישט געקויפט, כ'בין געגאנגען אויף צפת, אבער אין צפת איז דאך זיכער נישט דא קיין קרקע בתולה, אין צפת מ'ליגט דאך שוין דארטן טויזענטער יאר, העלפט דער אייבערשטער אז איך בין יעצט דארט געווען אין צפת, און איך קום אריין אין צפת, און זאג איך יענעם פון דעם ווי איך האב געקויפט די קרקע, איך זעה נישט דא קיין נאמבערס, די סוף וועט זיין איך וועל שטארבן, מ'וועט זאגן ס'איז דארט געווען, ס'איז דא געווען, איך וויל מ'זאל מאכן יעצט די סעמענט ווארק, אין ארץ ישראל מאכט מען סעמענט ווארק, מ'גראבט אריין אין קבר אויך, מ'לייגט אריין אזא פאום און מ'דעקט עס צו, אזוי אז ווען מ'שטארבט קען מען גראד אריינלייגן, בקיצור, דאס וואס שטייט אין צוואת ר' יהודה החסיד, זאל נישט גראבן א קבר און עס לאזן אפן מיינט אפן, צוגעדעקט אויב ס'איז צוגעדעקט מעג מען, אזוי זאגן זיי, ס'איז נישט קיין חילוק. למעשה, געקומען דארט צו גראבן ביי מיר, שטעל דיר פאר ס'איז דארט דא א פעלזן שטיין, ער זאגט דאס איז א סלע דאס וועט מען מוזן מיט א דזשעק העמער גראבן, האב איך אים געזאגט איך האב אזא הנאה דו האסט נישט קיין השגה, דאך ממש מיין חלום וואס כ'האב אייביג גע'חלומ'ט, ווייל אין רמ"א אין סימן שין סמך ד' שטייט אז מען מוז לייגן אויף קרקע עולם, ווייל טאמער ס'איז תלוש ולבסוף חיברו האט דאך א דין ווי תלוש, איז אז מען האט געגראבן א קבר און מען האט עס צוריקגעדעקט. אדער אפילו מען האט געגראבן סתם ערד און מען האט עס אהער געברענגט, איז האט עס א דין ווי תלוש, הייסט עס נישט אז דער מענטש ליגט אין דער ערד, יעצט אז מען האט געגראבן א קבר און מען האט עס צוגעדעקט, הייסט עס תלוש ולבסוף חיברו, עס האט א דין ווי תלוש און מען טאר נישט הנאה האבן דערפון, און אין א נפטר הייסט עס נישט אז ער הייסט באגראבן, עניוועי, איז. איך האב גערעדט דארט וועגן דעם ענין, פרעגט מיך איינער פון וואס רעדט מען דא פון קרקע עולם צו פון קרקע בתולה, זאג איך אים בעסיקלי ס'איז די זעלבע זאך, ס'איז נאר א חילוק וויאזוי מען זאגט עס, אין ענגלאנד, אז א מענטש גייט אויפן הייוועי זאגט ער איים גאוינג טו דע דרייוועי, א דרייוועי הייסט א גרויסע הייוועי, אין אמעריקע הייסט א גרויסע הייוועי א פארקוועי, יעצט לאידך גיסא, אין אמעריקע א פלאץ ווי מען פארקט א קאר הייסט א דרייוועי, אין ענגלאנד א פלאץ ווי מען פארקט א קאר הייסט א קאר פארק, יעצט לאידך גיסא אין אמעריקע, דאס וואס מען רופט א פארקוועי, וואס מיינט א הייוועי ווי מען פארט, דאס הייסט אין ענגלאנד א מאטארוועי. זאג איך ס'איז די זעלבע זאך ס'איז נאר דיפרענט יוזד, זעלבע איז קרקע עולם מיט קרקע בתולה, ביי א פרוי זאגט מען אז א אשה איז קרקע עולם ווייל טאמער א פרוי מ'איז איר מאנס און זי רוקט זיך נישט און זי האט נישט הנאה, פון דעם גאנצן זנות הייסט עס קרקע עולם, ומותרת לבעלה און אזוי ווייטער. סאו א פרוי הייסט קרקע עולם און ערד הייסט קרקע בתולה. פונקט די פארקערטע וואלט געדארפט זיין, באט עניוועי אזוי איז עס. עניוועי ס'פארן ארום די כולל אינגעלייט ס'טוט זיך, מ'האט מיך יעצט גערופן נאך א כולל צו זאגן א שיעור, אבער איך וועל צוריק פארן ביז אפאר וואכן, און ס'איז דא א כולל וואס לערנט שוין אויכעט צוויי יאר מקוואות ווילן אויך איך זאל קומען. איך זאל זיי פארלערנען ווי מ'זאגט די. סטראבערי אויף די סטראבערי שארטקעיק די פיינעלס. כ'האב ענק שוין נאך אמאל פארציילט אז כ'האב געהאט אמאל א מקווה וואס דער רב דארטן האט עס געמאכט און די בורות זענען געווען אזוי קליין מ'האט אפילו א דאלי נישט געקענט טובל'ן אין די בורות ס'איז געווען דרײַסיק צענטימעטער ביי דרײַסיק צענטימעטער ביי דרײַסיק צענטימעטער. קיצור וואס איז געווען די פראבלעם? דער רב האט גענומען אינסטראקשענס פון א רב וואס האט עס אים געגעבן אין אינטשעס. און ליטל דיד הי נאו, ער האט עס געמאכט אין סענטימעטער, קענסט זיך פארשטעלן וואס א חורבן ס'איז געווען? סאו מ'דארף וויסן ווי מ'האלט און ווי מ'רעדט. יעצט איז דא דא נאך א זאך, א פרוי האט אריינגערופן א באלענית אז ס'פעלט טאקע יעדעס מאל און די וואסער דעקט נישט צו די נקב השקה אינגאנצן, זאגט זי אבער די רב האט איר געזאגט ס'איז נישט געפערליך ווייל וויבאלד א פרוי גייט אריין הייבט זיך אויף די וואסער איז במילא איז נישט געפערליך. האב איך איר געזאגט לאז מיך רעדן צום רב, כ'האב מסביר געווען אז דאס הייסט זחילה הניכרת ווייל מ'זעהט עס, און נאכדעם דאס וואס די פרוי מאכט נאכדעם די השקה איז דאס הויה על ידי אדם, האט ער זיך אויך געכאפט, זאגט ער ביסט גערעכט, פרעגט ער וויפיל העכער זאל איך עס מאכן, איך האב געזאגט איך ווייס נישט, א קליינע מקווה איז נעמט יעדע פרוי ארויס די זעלבע אמאונט ווי פון א גרויסע מקווה אבער אין א קליינע דארטן אסאך שנעלער ס'זאל אראפפאלן אונטערן נקב השקה, וואס דאס דארף מען אויסמעסטן משך די צייט. ס'איז נישט א זאך וואס איך קען דיר זאגן. זאגט די פרוי, זי האט פינף און צוואנציג טובלות א נאכט. זאג איך, ווייסטו וואס, גיי אריין פינף און צוואנציג מאל אין די מקווה, ביי איין מאל אז דו'סט אריינגיין עסטו נישט זען וויפיל ס'פעלט, עסט מאכן, עסט פלאטשקען אזוי ווי פרויען טאנצן און שפרינגען, און ווען דו'סט ארויס קומען עסטו מיר זאגן וויפיל ס'האט געפעלט, און אזוי וועסטו צולייגן כפליים וכפלי כפליים, לאמיר זאגן ס'האט געפעלט צוויי אינטשעס, עסטו מאכן זעקס אינטשעס העכער. ס'איז דא א מקווה דא אין ניו יארק, די באלענית האט מיר געזאגט, ס'הייסט די רב האט מיר געזאגט, אזויווי ער האט זייער אסאך טובלות, האט איבער הונדערט פופציג טובלות א נאכט, לייגט ער לכתחילה פינף זעקס אינטשעס העכער, אבער דאס דארף מען אויך אבאכט געבן, כ'האב געזאגט די באלענית, ווייל טאמער מאכסטו צו הויעך איז מירתת, מען מורא האבן זיך צו טובל'ן, קען נישט סתם אזוי ארויף שלעפן די וואסער, עס האט אלעס א שיעור, ס'אויסגערעכנט, ס'זאל זיין הלכה'דיג און פראקטיק. יעצט איז דא נאך א רב האט אפגעקאלט אז ער פילט קיינמאל נישט אן די נקב השקה, ער האט נישט געכאפט פארוואס מען דארף עס טון, איז במילא האט ער מיך אויך געפרעגט וואס איז מיט די אמאליגע טבילות, האב איך געזאגט די אלע זאכן איז צו לאזן פאר רבנים, איך בין נישט קיין רב, עניוועי ס'טוט זיך א מאוומענט. נאכדעם זאגט מיר איינער וועגן דעם עיר פייפ, כ'האב מסביר געווען אז דאס האלט די גאנצע מקווה, זאגט ער איז געווען ביי הרב לאנדא און הרב לאנדא אליין האט אים מודה געווען אז ער האט עס נישט געכאפט. און ער האט קיינמאל נישט אנגעזאגט אז מען דארף עפענען די לופט. דאס גייט ענק אויסלערנען. דאס הייסט לאקעל זמן. א מענטש קען זוכן א שידוך אין די גאנצע וועלט און ס'גייט נישט און אלל אוו א סאדען בום טרעפט ער א פיין מיידל מיט צען יאר יונגער. די זעלבע אויך איך רעד איך טראמפייטער וועגן די פסל'ע מקווה'ס כ'האב יעצט געזאגט איין שיעור וואס דאס האט צוגעברענגט איז אנבעליוועבל. וועגן קרקע עולם האב איך געהערט זאגן אז די תולדות אהרן רבי האט אויך זייער שטארק געוואלט קרקע עולם אבער. ס'איז נישט דא אזא מציאות אין דעם גרויסן בארג דארטן אין הר הזיתים, מ'טראגט שוין דארטן נפטרים יארן, מ'באגראבט שוין דארט יארן, אה, מסתם צוויי טויזנט יאר און מער, הער איך זאגן אז בשעת מ'האט געגראבן זיין קבר, נאך בערך צוויי פיס, איז מען אנגעקומען צו א פעלזן שטיין, דער מורא'דיג. יעצט, כ'האב ענק שוין געזאגט אז קענעדע לאדט אריין פון ארץ ישראל מענטשן, כ'האב עס געזאגט פאר דריי יאר צוריק אויכעט, כ'הער יעצט. איז געווארן פרעדרינגטאן זייער אידיש, איך קען נאר נישט בויען דארט א מקווה ווייל די רב איז נישט קיין ערליכער, ווען איך זאל האבן אן ערליכן רב וואלט איך געבויעט דארט א מקווה, מיין ס'איז שוין אפילו דא גראדע אן אלטע מקווה, מען קען עס מיט מינימום איבערפיקסן, אפשר וואלט מען געדארפט שיקן מקווה יו עס עי, זיי שיקן דאך קיינעם נישט אראפ, קען זיין זיי וועלן עס דורכלאזן און זיי וועלן אריינשרייבן זיי האבן געבויעט נאך א מקווה. על כל פנים, יעצט איז דא אין די נייעס אז קענעדע נעמט אריין רעפיודזשיס, פֿינף און צוואַנציק טויזנט רעפיודזשיס פון סיריע, עס איז ממש אנבעליוועבל. דאס מיינט אז דארט קען זיין אראבער מיט דזשיהאדס מיט שפיאנאזש, ס'איז א מחיה. קענעדע זוכט בירגערס ווייל זענען ליידיג, זענען אנדערטהאלב מאל אזוי גרויס ווי אמעריקע, און אונז האמיר דרײַ הונדערט מיליאן מענטשן און זיי האבן דרײַסיק מיליאן, צען פראצענט. יעצט האב איך געוואלט זאגן נאך א זאך, איך זעה זייער אסאך מאל אינדערפרי דעם מאיר מייערס, און ווען ער זעט מיך לויפט ער אוועק, ער כאפט נישט אז איך לויף איהם שוין נישט נאך, ווייל איך ווייס שוין פארוואס ער האט געוואלט אז מען זאל מיך הארגענען שבת שחל בו יום כיפור. כ'האב קיינמאל נישט געוואוסט פארוואס, יעצט ווייס איך. ער האט חתונה געמאכט פאריגע וואך, און ביי די חתונה האט זיך דער חתן אויפגעשטעלט זינגען, ס'איז געווען אזא טאנץ, גוי'אישע ניגונים, א עקל געווען צו הערן, ס'איז דא קליפס דערפון. און דער חתן האט זיך געשטעלט טאנצן, יעדער האט זיך געשטעלט טאנצן, משוגענע טאנצעכצער. איך זע שוין מאיר מייערס אזוי משוגע דו ביסט, ביסט געווען צו מיר, ביסטו געווען מסתמא צו דיינע קינדער אויכעט, און דו האסט זיי אלע פארלוירן, און כדי זאלסט באהאלטן דיין שמוץ, האסטו אנגעהויבן מ'דארף מיך לייגן, שבת שחל בו יום כיפור דארף מען מיך הרג'נען? ס'איז מיר שוין אלעס פארענטפערט געווארן, איך וועל דיר שוין נישט נאכלויפן. תיסרך רעתך, דיין שלעכטס לויפט דיר שוין נאך. אזוי פירט מען זיך אויף אין בעלז ביי א חתונה, כ'האב געזען קליפ, ס'איז מיר געווארן ממש שלעכט. דאס נישט צניעות, דאס אז דער חתן נעמט זיך זינגען, און די נגינה וואס מ'האט דארט געזינגען, און די טענצעריי וואס דארט איז געווען. קען זיין רבי שלום'קע בעלזער האט דאס געמאכט, ער איז טויזנט נעכט אויף געווען האט ער געמאכט שיינע טענצעלעך. אנבעליוועבל! כ'האב נאר געוואלט זאגן, כ'האב מיך דערמאנט, כ'גיי דא אין מאנסי אויף די גאס, איז דורכגעפארן איינער א יונגערמאן, כ'האב אים געזען, האב איך מיך דערמאנט ר' מאניס בן איצקער הלכה, ער איז א מלקט אין בית החיים, האט ער מיר פארציילט אז ער געדענקט מיט אסאך יארן צוריק דער בית החיים ווי וויזשניץ איז, איז געווען א לאך פון איך ווייס פֿופֿצן פיס אונטער דער ערד, און ס'איז אלץ א לענדפיל וואס מען האט אנגעפילט מיט ערד וואס מען האט געברענגט פון ערגעץ אנדערש, און ס'מוז זיין ער איז גערעכט ווייל איך זע ס'גייען דורך פייפס אונטער דער ערד. און די אלע פייפס זענען סוער פייפס וואס זענען כאטש צען פיס נידריג, סאו מוז זיין אז ער איז גערעכט, סאו דער גאנצער בית החיים איז נישט קיין הידור, ס'איז כשר להלכה יא, אבער קיין הידור איז עס נישט, לויטן רמ"א אין סימן שס"ד סעיף א' איז דער מענטש הייסט נישט אז ער איז באגראבן, ער ליגט אין טלית, ס'הייסט אז ווען איינער איז אין א מאזעליעם קען זיין פונקט די זעלבע נישט הידור און קען זיין נאך מער אין א מאזעליעם וואס איז קרקע עולם, איך ווייס נישט. כ'קען נישט קיינעם פארטיידיגן, כ'זאג סתם? איי, פארוואס האט קיינער נישט געטוהן וועגן דעם ווען מ'האט געקויפט דעם בית החיים? פארן זעלבן טעם וואס מ'האט נישט געטוהן גארנישט ווען מ'האט געקויפט די מקווה פון בית ישראל. ר' מאטעלע האט גענומען א גוטן בעל מכשיר, דעם גרויסן חשוב'ן רב ר' משה ניישלאס, און ער האט געהאט א גוטן בעל מכשיר און די מקווה איז געווען פסול דאורייתא. אנפארטשענעטלי. יעצט כ'האב געוואלט זאגן נאך א זאך, איך האב אסאך מאל ווען איך קען נישט מברר זיין א זאך, אבער אזוי ווי ווען מען זאגט ס'איז זייער ערנסט דער מצב, מוז איך עס אריינלייגן מיט א דיסקלעימער, איך נעם זיבעצן טויזנט פֿינף הונדערט און דרײַ און דרײַסיק דיסקלעימערס, איינער האט מיך אפגעקאלט אז ביי ר' לייביש לייזער אין בעסמעדריש פירט איינער די קינדערישע מנין, ס'טייטש ווען די מענטשן דאווענען אינעווייניג איז דא פאר די קינדער השגחה, זאגט מיר יענער אז יענער איז א פעדעפייל א חזיר א מניוול האט שוין געטאטשט צענליגע קינדער. כ'ווייס נישט צו ס'אמת, כ'ווייס נישט צו ס'נישט אמת, כ'קען נישט דערגיין יעדע זאך און ס'דוירט יארן צו דערגיין עס, במילא וויל איך ענק זאגן עטס זאלטס עס דערגיין און אויב ס'איז אמת איז עס א פראבלעם און טאמער די קהילה וויל וויסן ווער ס'האט עס מיר געזאגט זייער אן ערנסטער מענטש בין איך זיי מסכים ארויסצוגעבן דעם נאמען, אויפן האטליין קען איך עס נישט זאגן ווייל קען זיין מ'וויל סתם איינעם וויי טון, אבער רבותי געווענטליך די וואס זיי קאלן מיך אפ געווענטליך זאגן דעם אמת און פליז טריי

אז כהאב געזעהן ווי א יונגל קומט ארויס מיט א בחור פון טוילעט, בקיצור כווייס נישט צו סאיז זיין עלטערע ברודער צו נישט כהאב מורא אז נישט, ווייל איינער האט אויסגעזעהן צו זיין א ספרדי און איינער אן אשכנז, איז בקיצור סהאט מיר נישט געפאלן, איז יעצט כהאב געדארפט ארויסגיין אין בית כסא אינמיטן דאווענען, גיי איך אין טוילעט און כ'זעה סאיז צוגעשפארט, גיי איך צו צום שמש דארטן און כ'פרעג אים וויאזוי קען מען ארויסגיין אין בית כסא, זאגט ער איך וויל גיין מיט דיר, און ער עפנט מיר דעם טוילעט און קוקט זיך ארום סאיז קיינער נישט דארט, מען שפארט מיך אן, און ער זאגט כ'זאל צוריקקומען אין דריי פיר מינוט ארום, אויף דעת גדולים קום איך צוריק אין צען מינוט, פרעג איך אים וואס איז דאס משוגעת, זאגט ער דו ביסט דאך דא געווען דריי יאר צוריק דו האסט איבערגעקערט די שול, אונז האמיר אנערקענט ביסט גערעכט, ס'איז נישט קיין משוגעת, יענער איז אביסל א גערער, אין גער איז דא א בית הכסא גבאי, זאגט ער איך בין דער בית הכסא גבאי, זאג איך נו אז דו גייסט אזוי ארויס יעדעס מאל און ווען דאווענסטו, זאגט ער איך בין פטור, איך בין עוסק בצרכי ציבור, כ'האב אזא הנאה געהאט, איך זאג ענק ס'פארט. קיין עין הרע, הלוואי ווען איך ברענג ווען נישט אן די פינף יאר שרייבן בריוון פאר רבנים. דעיס איז געווען דער חטא וואס איך האב געטון, איך האב געוואלט נעמען די איזי וועי אוט, כ'האב שרייבן פאר רבנים בריוון, דו ווייסט אז זיי גייען גארנישט טון. און די זעלבע האב איך נישט געטארט מאכן מקווה'ס און ווידיאוס, ס'וואלט ממש אויפגעלעבט. כלל ישראל נאר גארנישט ס'איז גארנישט שפעט, מאך יעצט א מקווה אין ארץ ישראל פאר א ספרדישע קהילה פון פראנקרייך, איך מאך נאך עטליכע מקווה'ס, איך מאך דא מקווה'ס, מסתם די אנדערע וואך וועל איך אוועק פארן דא וועגן א מקווה, איטס נעווער טו לעיט ווי מ'זאגט, עניוועי. כ'האב געוואלט זאגן נאך א זאך, כ'האב באקומען יעצט זייער א עקלדיגן טעלעפאן, ס'טוט, ס'איז ממש ס'טוט דעם גאנצן אידישקייט אונטערברעכן, די צעהלימער ישיבה, האט ארויסגעווארפן עפעס פערצן בחורים מיט איינמאל. זייער שיין פון ענק, עטס קענטס נישט מענעדזשן בחורים ווארפט מען זיי ארויס. די בחורים דרייען זיך אין די גאס, און למעשה איך הער אז זאליקאס ישיבה האט אנגענומען אפאר פון די בחורים, פון די בעסערע בחורים, געב איך זיי קרעדיט פאר דעם, ס'איז זייער גוט, אבער למעשה איך וויל ענק זאגן א זאך. צעהלימער רב, איך ווייס איר האט מיך געבעקט די גאנצע צייט, איר האט נישט געוואלט ארויסקומען מיט א בריוו, איר האט געזאגט ס'איז דיני נפשות, איר ווייסט אז ארויסצואווארפן א בחור איז אויך דיני נפשות, יעצט עס שטייט אז סנהדרין טאר נישט זיין איינער וואס האט נישט קיין קינדער, ווייסט פארוואס? ווייל ער איז אן אכזר, ער האט נישט קיין רחמנות, ער ווייסט נישט וואס א טאטע איז דורכגעגאנגען טאמער דארף מען הרג'ען א סורר ומורה, וואס האט א טאטע דורכגעגאנגען מיט אים ביז ער איז געווארן א סורר ומורה, יעצט אויב איר האט יא א הארץ צו מענטשן, ווייל איר האט מיך נישט געוואלט אומצוברענגען, ווייל איר האט גע'טענה'ט ס'איז דיני נפשות, וואס איז ארויסצואווארפן א בחור, דאס איז נישט דיני נפשות? וואו איז אייער הארץ? און ס'מוז זיין אז איר האט א הארץ, ווייל איר האט מיך נישט געוואלט אומברענגען. איך בין מוחה, און איך זאג אייך נאכאמאל, דאס איז די גרעסטע עבירה וואס צו טון, נעמען בחורים און ארויסווארפן. און גראדע האב איך מיך נאכגעפרעגט ביי די מנהלים פון פון סאטמאר, וואס מ'האט אנגענומען די בחורים, זאגן זיי זענען זייער וואוילע בחורים. עניוועי, אמאל לוינט זיך נישט צו האלטן פאר זעקס בחורים א קלאס, ווארפט מען זיי ארויס. למעשה, איך וויל ענק דערציילן א מעשה. איך האב געלערנט אין וויזשניץ, איז דער וויזשניצער רבי דער ישועות משה, האט געהאט אזא קראנקהייט, ער האט מורא געהאט יעדער וויל אים צונעמען די רבי'סטעווע. ער האט געהאט א מרידה אמאל, ער האט געהאט אן אינפיריאריטי קאמפלעקס. ער פלעגט ווארפן בחורים ווי די הינט. עניוועי, ויהי היום האט ער ארויסגעווארפן זעקס בחורים. זיי זענען אלע געגאנגען אויף טשעבין לערנען. זיי האבן אזוי פלייסיג געלערנט, זענען געווען די בעסטע בחורים, טשעבינער רב עה עה ר' ברוך שמעון האט געזאגט ער האט נישט אזאלכע בחורים. איינמאל האבן זיך געטראפן אויף א חתונה, איז געגאנגען ר' משה'לע מיטן ביג מאוט פרעגט זאג מיר וואס איז מיט די זעקס בחורים וואס כ'האב זיי ארויסגעווארפן כ'הער זיי זענען געגאנגען אויף טשעבין, זאגט ער וואס איר האט די בחורים ארויסגעווארפן? איך וויל אייך עפעס זאגן אויב איר האט נאך אזאלכע הונדערט בחורים ארויסצואווארפן שיקט זיי אלע צו מיר. איז געווען א פראסק אין פנים פאר ר' משה'לען, כ'האב מיך דירעקט נאכגעפרעגט צו די בחורים זענען ליידיגייערס צו זיי פארשטייען נישט קיין לערנען, האט מען מיר געזאגט בפירוש אז נישט, מען האט געזאגט זיי זענען זייער וואוילע בחורים אין סאטמאר לערנען זיי פלייסיג, אבער זיי קענען נישט אננעמען יעדן, זיי האבן שוין אנגעהויבן די קלאס אויכעט, מען האט זיי פארהערט די וואך זיי האבן גוט געקענט, סא וויל איך עפעס זאגן, ציילעמער רב, אז איר ווילט נישט זיין דער ציילעמער פויפסט, איר ווילט זיין ציילעמער רב. זאלט איר נישט דאווענען און עסן און שלאפן, זאלאנג יעדן בחור וואס איר האט ארויסגעווארפן, ער איז געקומען צו א פלאץ וואו ער דארף זיין, צו א ישיבה צו כדומה. און אנטשולדיגט מיר איך רעד אזוי ברייט, איך ווייס איר האט מיך געבעקט, איך גיי אייך לאזן טון וואס איר ווילט. שוין, יעצט עמער גיין צום צווייטן צוגעלייגעכץ און נאכדעם צום שיעור. כ'האב געוואלט זאגן נאך א זאך, איך בין דא יעצט אין מאנסי, און איינער וויל מיר געבן א רייד, זאג איך יענעם און וואס וועסטו טון אז כ'זאל דיך טאטשן, זאגט ער ניין איך טראסט דיר אז דו וועסט מיך נישט טאטשן, זאג איך אים איך טראסט מיר אליינס נישט, ווי אזוי זאל איך דיך גיי ווי אזוי טראסטו מיר ווען איך אליינס טראסט מיר נישט, זאגט מיר יענער הער אויס לאמיך דיר עפעס זאגן, ס'טאקע א גוטע דזשאוק, ס'איז טאקע פיין און וואויל, אבער אזא מין ארבעט וואס דו האסט אראפגעלייגט איז אנבעליוועבל! איטס ממש איטס אנבעליוועבל! זאגט ער, אן אנדערן וואלט איך נישט געאפערט א רייד, פאר דיר האב איך נישט קיין מורא. עניוועי, איך האב נישט גענומען די רייד. דארפסט זיך נישט דערשרעקן. באלד וועט מען זאגן אין אוקריינע, יא יא אין אוקריינע, אין בארדיטשוב. און זעהסט ס'איז געפארן אויף בארדיטשוב איז געפארן דער רבי פון בני ברק, טשערנאבלער רבי געפארן. כ'האף ער איז נישט געפארן דורך פייוויש'ן און מיט פייוויש'נס מוסד, ווייל דאס איז אלס איין שטיק זנות און חילול שבת געלט. שוין, יעצט עמער צוריק גיין, דאס איז נאר געווען צוגעלייגט און נאכאמאל צוגעלייגט ביילאגירט, יעצט עמער צוריק גיין צום געהעריגן שיעור מיטן אייבערשטנ'ס הילף. קודם כל האב איך ענק געוואלט זאגן, עטס געדענקטס כ'האב ענק פארציילט אז מ'האט מיך גערופן מאכן א מקווה אין א פלאץ בודק זיין א מקווה אין א פלאץ הייסט יתד, יעסעד, ס'איז א קליינע דערפל אין די ראיאן, אין די רידזשען פון אופקים, קיצור מ'האט איינגעזעצט דארטן א רב וואס ער הייסט שמעון אמר, ס'שטייט אין חומש שטייט נישט שטייט וללוי אמר לשמעון שטייט נישט ווייל משה רבינו איז געווען ברוגז אויפן זנות פון שמעון האט ער זיי נישט געגעבן קיין ברכה בכלל, אינאיינעם מיט יהודה'ן האט ער געגעבן אביסל א שטיקל ברכה, אבער ער האט זיי נישט געגעבן א ברכה, ער איז אזוי ברוגז געווען אויפן זנות משה רבינו, וועגן דעם דער רב הייסט ולשמעון אמר, דער שטייט נישט אין חומש, עניוועיס מ'איז יעצט דערגאנגען אז שטעלטס ענק פאר אז ער איז אינגאנצן נישט קיין רב, ער האט זיך געעפענט א שול אזוי ווי יעדער עפענט זיך דא א שול און מ'שפילט רב, מ'איז יעצט דערגאנגען ר'האט נישט קיין סמיכה ר'האט גארנישט, ער איז געווען א רב אן גארנישט. און מ'האט אים איינגעזעצט, ער האט זיך זיינע זאכן, ער האט געטשעפעט יונגע מיידלעך, ס'איז א שרעק. יעצט איז מען געוואויר געווארן נאך א זאך, אז ס'איז דאך א לעוועל טו, וואס איז גאנץ א שטארקע סעקס אפענדער, איז ער טאר דאך נישט וואוינען לעבן א ישיבה, איז וואוינט ער פינף הונדערט פיס לעבן די מתיבתא חפץ חיים אין פלאשינג אין קווינס, און אזא מענטש, א לעוועל טו און א לעוועל טרי, טאר נישט וואוינען טויזנט פיס לעבן א סקול. און מ'האט געכאפט יעצט אז ער וואוינט יא דארט, ער הייסט הילל זעלזניק, זעלזניק, דו הערסט וואס דא גייט פאר? מ'האלט אין איין כאפן, מ'גייט זיי נאכלויפן ווי מ'קען, ער האט יעצט ארויס געגעבן זיין אדרעס, יעצט ווייסן שוין אלע שכינים, און זיי גייען אים מאכן מופן פון דארט. יעצט ברוך השם מ'האט געכאפט נאך א רב, יעצט הערט א מעשה, איך גיי ענק פארציילן א מעשה, נאר פאר איך פארצייל וויל איך ענק געבן א הקדמה, עטס האטס געמיינט עטס וועטס מיך רודף'ן, און דער אייבערשטער וועט שווייגן. איך האב מיך נישט אנגענומען דא פאר מיר נאר פאר די קינדער פונעם אייבערשטן, און יעצט געוואויר געווארן קודם כל אז דער וואס האט מיך ארויסגערודפ'ט פון ערנסטער'ס בית מדרש, הגם ס'איז נישט זיין בית מדרש, ס'געהערט פאר די מועצה הדתית, דער וואס האט מיך ארויסגערודפ'ט פון דארטן, דער וואס איז געווען ביהיינד די האול סין, איז גאר משה ערנסטער'ס אן אייניקל, דאס איז לעזער'ס א זון, און ער איז גאר אין בני ברק האט ר' מאטל א זון וואס ער הייסט, ברוך שמשון דאס איז גאר זיין איידעם, אזוי דער גייט פאר וויזשניץ נעמט זיך אן פאר וויזשניץ, איי וואס האט דיין שווער ברוך שמשון געטוהן פאר סאסייעטי אחוץ געמאכט קינדער און געהאט א גרויסן בילדינג און ארויסגעווארפן וועם מ'האט נישט געוואלט און ר' מאטל האט געשיט געלט האסט אמאל געארבעט פאר א דאלער גייט מען רודף'ן יענעם יעצט ער האט געמיינט ער וועט אראפגיין אין די היסטערי ווי א העלד ער האט נישט געכאפט אז אין די גאס איז שוין אנדערש די גאס איז אנדערש איז די, זײַן טאַטע, לעזער ערנסטער, האָט אָפּגעקאָלט דאָ שׂרול האַגער, אַזױ האָט מען אים איבערגעגעבן, מ'האָט אים געפֿרעגט, נחום ראָזנבערג האָט געבעטן רשות צו קומען דאַװענען בײַ מיר, ס'איז געװען אַ צװײ-דרײַ טאָג פֿאַר ראָש-השנה, װען נישט גײ איך ערגעץ אַנדערש. געבעטן רשות, האָט ער געפֿרעגט, שׂרול האַגער אַמיצער, װאָס זאָל איך טאָן? זאָגט ער, לאָז מיך אַרױס פֿון דעם געשעפֿט, איך זאָג דיר נישט נישט יאָ און נישט נײן, לאָז מיך אַרױס, איך האָב שױן געהאַט גענוג פֿון אים, איך װיל נישט מיט אים, איך װיל נישט נאָכאַמאָל דורכגײן די זאַך. מינװײַל. איז געגאנגען זיין זון האט מיך אוועק געשיקט, פיין ס'איז געווען שבת, שבת שובה, מ'האט געהייסן עפעס א ספרדישער זאל הויעך שרייען קדיש מ'זאל נישט הערן מיין קדיש, דאס הייסט דאס איז די, די, כ'וויל דיר זאגן איין זאך, טאמער איינער גלייבט נישט אז דו ביסט א האגער, ביסט א האגער אייניקל, זאג אים אז נחום ראזענבערג זאגט אז דו ביסט, דאס איז די אלטע קראנקע מארמאראשע פויערן. קענסט מיר זאגן וואס ער שרייט העכער צו נישט? ער איז א ספרדישער זאגט נישט קיין קדיש יתום וועט מען מיך הערן זאגן קדיש? האסט אזוי מורא געהאט צו הערן מיין קדיש האסטו געדארפט ארויסגיין, ס'איז נישט דיין טאטענס שול, די שול געהערט פאר די מועצה דאס געהערט פארן שיכון, עניוועי ס'איז נישט וויכטיג למעשה און מיר גייען ווייטער. איז געגאנגען דא מיין'ס א קאזין איז געפארן אינאיינעם מיט דעם וואס ער איז א ליעזאן אין האספיטל אין מאונט סיני ער הייסט לעזער וואלף און ער זאגט אים האסט געהערט מען האט ארויסגעווארפן נחומ'ן אזוי זאגט מיין קאזין פאר דעם לעזער וואלף זאגט ער דו ווייסט איך וויל דיר זאגן עפעס, ער איז אזא משוגענער אז ער האט עס געטוהן ביקאויז דער וואס ריעלי נאו ריזען פאר איט, קודם איז שוין שטיל און נאכדעם ווי גייסטו אים ארויסווארפן, די איינציגע וואס האט אראפגעברענגט ר' מאטעלע מיט זיין משפחה אויף דאסט און שפייעכץ און שמוץ איז געווען נחום ראזענבערג, קיינער האט עס נישט געקענט באווייזן, ווי גייסטו מיט אים אנהייבן? סאו עניוועי לאמיר צוריק קומען דא, דער אייבערשטער נעמט זיך דאך אן, די קינדער דארפן זיין סעיף, סאו בקיצור יעצט דא א מורא'דיגע מעשה וואס האט געקלאפט היינט אינדערפרי היסטערי אין ארץ ישראל, היינט אינדערפרי. ס'איז דא א גרויסע רב וואס ער איז פון די חשוב'ע רבנים אין א גרויסע חשוב'ע שטאט, בקיצור מ'האט אים די נאכט. גענומען אין תפיסה אריין. ער איז נישט קיין אלטער רב ער איז דרײַ און פֿופֿציק איך מיין די יונגער פון חזקאל טייטלבוים ניין אסאך יונגער חזקאל איז מסתם אַכט און זעכציק נײַן און זעכציק און צו ער האט גענומען די מיני מעדיקעישאן אז ס'זאל זיך אים מאכן א קישוי אבר ווייס איך אויך נישט דאס דארף מען מברר זיין עניוועי. און ער האט בועל געווען א קטנה, דאס מיינט א קליין מיידל אונטער פֿערצן יאר, אפאר חדשים צוריק האט זי זיך באקלאגט אז די רב וואס ער פירט די גרויסע קהילה אין ארץ ישראל, געבן זיי נאכנישט ארויס די נעמען אבער דאס איז שוין אין צייטונג, אבער אונז וועמיר געוואויר ווערן, ס'וועט נעמען נאך א שעה צוויי דריי און מ'וועט אלעס וויסן, בקיצור. האט מיט איר געטון מעשה נבלה פין ווען זי איז געווען צוועלף יאהר אלט דאס טייטש ער האט געווארט ער זאל קריגן די וסת כדי עס זאל זיין א נדה דאורייתא ביז די זיבעצן האט ער מיט איר געטון כל דבר אסור ס'איז אנבעליוועבל דאס איז גאר א היימישע רב דא רעדט מען פין גאר א היימישן רב יעצט זי טענה'ט אז דער רב איז געווען אזוי ווי א א א פאדער ווי מען זאגט אזוי ווי האט ער געזאגט דער פין סאטמאר. דער רייכמאן האט געזאגט ער געט פאדער ליבע, גרענדפאדער לאוו זאגט ער, גרענדפאדער ליבע, ער זאגט איך דאך זיך נישט געהאט קיין גרענדפאדער האט ער געזאגט געב איך דיר זיידע ליבע, וואט א דזשאוק וואס דא גייט פאר, עניוועי ער האט זיך פאר איר אויפגעפירט אזוי ווי א טאטע, ער האט צוגעזאגט כ'וועל דיר אייביג העלפן און אלעס, ער האט אויסגענוצט איר תמימות. און ער האט אנגעהויבן צו טאטשן זי, און ער האט אלץ איר מסביר געווען אז ס'איז נישט געפערליך אז מ'טוט עס, דארפסט דיך נישט זארגן. נאכדעם איז זי געווארן א בוגרת, איז בקיצור האט דער רב אנגעהויבן צו וואוינען מיט איר, ער האט געהאט דרך ארץ פאר איר, ער האט געוואוסט אז ווילאנג זי איז נישט קיין בוגרת אז ער וועט וואוינען מיט איר, וועט ער איר אויפרייסן, זי וועט אויסבלוטן און זי וועט גיין אין שפיטאל, האט ער כאטש אזויפיל דרך ארץ געהאט. נאכדעם דאס מיידל האט עס פארציילט פאר אנדערע און זי האט אנגעהויבן צו הערן אז דאס איז זייער מיעס, דאס טאר מען נישט טון, און בקיצור האט זי מורא געהאט אז ער טוט עס פאר אנדערע אויכעט, האט זי מחליט געווען אז זי איז געגאנגען און זי האט פארציילט פאר די פאליס. יעצט ביי די חקירה איז דער רב האט זיך דאך געוואלט ריינוואשן און ער האט גע'טענה'ט אז ער ווייסט נישט וואס ער האט געטון שלעכט, וואס איז שלעכט פון וואס ער האט געטון?

קענסט דאך נעמען א בעסערן בריוו, נעם א בריוו אז דו ווייסט נישט וואס דו האסט געטון ראנג, אך עצמי ובשרי, ס'איז דאך דיין שוועגערין, האסטו מיט דיר געוואוינט, דיין ווייב איז שוין צו אלט, זי קען שוין נישט האבן קיין בעיביס, אפשר וועט זי נאך קענען האבן א בעיבי, מ'קען נישט וויסן, כ'האף נאר האסט געטרינקען אביסל וויין און ביסט געגאנגען אין א היי לויכעט, ס'איז אנבעליוועבל, און זיי פארשטייען נאך נישט וואס זיי האבן געטון ראנג, ער געבט דאך פארן מיידל אלעס, און כ'רעד דערפון באריכות וועגן דעם, ווייל כ'וויל דער עולם זאל אנהייבן צו פארשטיין. א פעדעפייעלס מיינד יור נעווער גאנע בי עיבל טו פיגער אוט, ס'דא מענטשן וואס גייען צענדליגע יאר פאר סייקאלעדזשי צו קענען אויסרעכענען א מערדערס מיינד, סאמבאדי וואס א מערדערער צי כדומה, יור נעווער פיגער דעם אוט, זענען דאך אזאלעכע רשעים, ער ווייסט דאך נישט וואס ער האט געטון שלעכט אויך נישט. עניוועי, די דזשאדזש האט דערווייל געזאגט אז מ'זאל נאך נישט ארויסגעבן זיין נאמען, און זיי האבן זיך זייער סיסטעם וועגן חקירות. און ס'גייט ווערן לעבעדיג. יעצט אזויפיל ווייסט מען יא, וואס די צייטונגן האבן איבערגעגעבן, אז מ'רעדט דא פון א שוידערליכע מעשה פון א תמימות'דיג מיידל, וואס דער רב האט אויסגענוצט איר תמימות אויף זייער א מיעסן אופן. יעצט, די פאליס בעט אז ווער ס'איז נאך א, ווער ס'האט נאך שייכות צו דער רב האט נאך אויסגענוצט אנדערע, בעטן זיי יעדער איינער זאל קומען און ער זאל. מודיע זיין, ווייל די די וואס ליינען עס אין צייטונג די ווייסן שוין פון וועם מען רעדט, איז על כל פנים דאס איז מורא'דיג וויכטיג. יעצט וויל איך זאגן נאך א זאך פארן עולם, די גרויסע שטאלץ פון ציוניזמוס האט געפגר'ט, ס'דא אז דו גייסט ארויף אויף ערוץ שבע, ARUTZ שבע, קומט ארויס יעדע צען פופצען מינוט אלעס וואס גייט פאר אין ארץ ישראל, יעדע צען פופצען מינוט איז דא נאך א פגוע א טויטער א האלבער טויטער א גאנצער טויטער, יעצט איז געווען א פגוע אין חברון ביי די מערת המכפילה האט א מחבל געשטאכן איינעם, יעצט איז דא נאך א מעשה אין פתח תקוה האט מען איבער געפארן א מענטש, ס'איז צרה זי א בארג, רבותי אם השם לא ישמר עיר שוא שקד שומר. זענען שוין אלע מודה דאס, דארף מען זיך איבערבעטן מיטן אייבערשטן און אנהייבן תשובה צו טון, ווייל ס'איז גרויסע צרות. ס'איז דא חברה וואס האבן אונטערגעשטעלט יעצט יעצט א פייער לעבן בית קייל, דאס איז דארטן ביי עזה געגנט, ס'איז געפערליך וואס ס'גייט פאר, יעצט איז אויכעט דא שוין אין אלע צייטונגען אז ס'איז דא א ווידיאו ווי א טיטשער ווייזט פאר אלע קינדער די ענפערס, ווייל זיי זאגן דאך אז זיי לערנען ענגליש. ס'איז סענטרעל יוניידעד תלמודיקעל אקעדעמי אויף ווייט עוועניו, דאס איז אהרן'ס תלמוד תורה, און מען זאגט זיי אויס מען זאל טשיטן זיי זאלן פעסן די ענגליש. איך וויל זאגן פארן עולם, עטס האט שוין פארלוירן די סימפאטיע ביין עולם, דער עולם לאכט שוין פון ענק. דער עולם איז שוין באמת נישט אינטערעסירט מיטצוארבעטן מיט ענקערע זאכן. עד כדי כך ס'איז דא די אמעריקען אקעדעמי אוו פידיעטריקס, AAP, זיי הייסן אז מ'זאל היינט אלע קינדער געבן אזאלעכע טעסט צו זעהן צו זיי באקומען געהעריג צו עסן אינדערהיים צו נישט, ווייל ס'איז ממש געווארן א שרעק. און נאך מער, ס'איז דא יעצט א גאנצע זאך אז די חרדישע ישיבה סטודענטס זאגן פאר די מיידלעך, ס'איז געווען אן ארטיקל אין יתד נאמן, זיי זאגן ווען ס'קומט צו א שידוך איך וויל נישט נעמען די מיידל ווייל זי איז דאם און סטופיד זי וועט קיינמאל נישט קענען ערנען א ליווינג כ'האב עס שוין געזאגט די אמעריקאנער ווארק פארס איז געשטעלט אויף א טו פעמילי פעיראל סיי די מאן און סיי די פרוי דארף אריינברענגען א פעיראל טשעק איז במילא איז וויל ער נישט, ער ווייסט אז זי וועט אים נישט קענען העלפן צו די פרנסה. יעצט, איך האב ענק שוין געזאגט, איך בין נישט קיין גרויסער חסיד מ'זאל לערנען אין אלע קלאסן אלע מינע ענגלישע זאכן, מאטעמאטיקס מוז מען לערנען ווייל ס'פעלט אויס צו די גמרא, און נאך אזאלעכע זאכן וואס ס'פעלט אויס, סייענס, אלעס פעלט אויס צו די גמרא, ס'איז מורא'דיג וויכטיג, אוודאי על טהרת הקודש, און נאכדעם קען מען נעמען א GED און נאכדעם גיין ווייטער אין קאלעדזש, מיינט נישט מ'מוז אנהייבן די גאנצע קוריקולום פון. אלס קינד מיט אלע קינדער. אבער על כל פנים, מען זאגט, ס'נעמט שוין אן קץ שם לחושך, מען הייבט שוין אן אלעס צו זען וואס דא טוט זיך. דער ראזענבוים, דער חזריה, זיין טאטע האט געמאכט א בית שער, א טויער. איז דא א סוגיא אין די גמרא אין בבא בתרא צו א בית שער איז יא גוט צו נישט, זאגט די גמרא, ס'איז געווען א חסיד וואס אליהו הנביא פלעגט קומען צו אים, ווען ער האט געמאכט א בית שער האט ער אויפגעהערט צו קומען צו אים, און זאגט דארט אין די גמרא א תירוץ, למעשה, כ'האב געזען דעמאלטס ווען כ'האב געלערנט, נישט יעצט, כ'האב געזען איינער פון די מפרשים זאגן אז א בית שער דארף א מזוזה, און ער האט זיך נישט געכאפט אז ער האט נישט געלייגט קיין מזוזה. יעצט זכריה ראזענבוים'ס טאטע האט זיך געבויעט א שיינעם בית שער ווי ער וואוינט אויף דיוויזשן עוועניו און האט פארגעסן צו לייגן א מזוזה. כ'האב מורא אליהו וועט אויפהערן צו קומען צו אים. כ'וויל אים זאגן קודם ער זאל ארויפלייגן א מזוזה, ס'מחויב א מזוזה דארט. און נאכדעם האב איך אים געוואלט זאגן נאך א זאך. וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך, דארט איז נאך מער מחויב א מזוזה. און נאכמער האב איך געוואלט זאגן נאך א זאך, בקרוב העט ער זיין זון אויכעט מוזן אהיים קומען ווייל מען האט אים שוין פון טבריה ארויס געיאגט ווי א הונט, סיי די ליובאוויטשער און סיי די האטעל וואס האט א הכשר פון די עדה, יא, וויאזוי האט בוש געזאגט, ווי גאנא סמאוק אים אוט. יעצט, די גמרא זאגט אז רשעים אפילו בפתחו של גיהנום אינן חוזרים, זיי זאגן איי מען טראגט דיך אין גיהנום זאגט ער ער גייט ארויס נעמען ניצוצין, בקיצור, דער דאסקאלאוויטש זיצט דאך אויכעט אין תפיסה וועגן דעם. ער האט אים אין די תפיסה געוואלט טאטשן א גוי. יעצט אין ארץ ישראל האבן זיי געשיקט דא א גאנצע זאך אז ס'איז געווען א פעדעפיל וואס ער איז אויך געזעסן אין תפיסה און ער זיצט ווייל ער האט מאנס געווען א יונג מיידל האט ער געוואלט מאנס זיין יעצט אן אנדערן פריזנער. סאו זיי זאגן די תפיסה העלפט אויך נישט. די תפיסה איז נאר ער זאל נישט זיין אין געזעלשאפט. ווייל ווען זיי קומען אריין אין תפיסה זענען זיי די זעלבע חזירים ווי זיי זענען געווען פארדעם. איי ער זיצט דארט, וואס איז אים א חילוק? פלייש איז פלייש. און דאס איז וואס די גמרא לערנט אונז, רשעים אפילו בפתחו של גיהנום אינם חוזרים בתשובה. און יעצט איז דא נאך איינער, ער האט מאנס געווען זיין טאכטער, און שוין צוויי יאר וואס ער טוט עס, פון די עלף ביז די דרייצן, זי האט זיך געוואלט נעמען דאס לעבן, האט מען זי אריינגעפירט אין א משוגעים הויז, און זי האט אנגעהויבן צו פארציילן אלעס. דאס איז א מורא'דיגע זאך וואס דער עולם מוז פארשטיין, א מיידעלע, אפילו א יונג בחור'ל, זיי זענען תמימות'דיג, זיי כאפן נישט אז מען טוט עפעס ראנג, באט איינמאל זיי הייבן עס אן צו כאפן ווערן זיי אזוי משוגע אז זיי ווילן זיך ממש נעמען דאס לעבן, דעי ריעלי וואנט טו געט אוט אוו דיס, און ממילא הייבן זיי אן צו רעדן, סאו ווען דו הייבסט אן מיט א מיידעלע, צו אפילו מיט א יונגעל וויטש איז אנדער עידזש, טוסטו דיר א גרויסע עוולה, ווייל איינמאל זיי הייבן אן צו ליעקן, דער איז נאו סטאפ ענד נאו ענד טו איט. סאו איך זאג אייביג, יו וואנט. יו פיק אן סאמבאדי יור סייז, יו דאנט פיק אן סמאל טשילדרען. ער שרייט נעבעך צו ר' מאטעלע, ר' מאטעלע פרעגט אים פארוואס ביסטו געגאנגען מיט א שיקסע, האט ער געפרעגט נעבעך דעם פאלאק, האט ער געזאגט נחום ראזענבערג האט געזאגט אז טאמער מען קען זיך נישט קאנטראלן זאל מען גיין פאר אפאר דאללער מען זאל עס טוהן אויפן פראפעשענעל לעוועל, העהעהעۊۊ נאר אז מ'האט נישט קיין ברירה איז בוחר הרע במיעוטו. שוין, דאס איז געוען צוגעלייגט, יעצט קומט דער געהעריגער שיעור פון די וואך. ס'ווערט געברענגט אין זוהר הקדוש אז אברהם אבינו האט געהאט. א ספעשל בוים. יוקח נא מעט מים ורחצו רגליכם והשענו תחת העץ, דער בוים איז געווען א ספעציעלער בוים, נישט סתם א בוים, ער איז געווען א בוים וואס. טאמער אברהם אבינו האט געהאט א קוואל ביי זיך אינדערהיים, און טאמער איינער האט זיך גע'טובל'ט און האט זיך אויסגעטון פון אלע עבודה זרות און ער האט געוואלט זיין באמת אן ערליכער מענטש, דעמאלטס האט זיך דער בוים אויפגעהויבן און ער האט אים אריינגעלאזט אין חצר פון אברהם אבינו. אזוי האט אברהם אבינו געוואוסט ווער ס'איז ראוי מען זאל אים מכניס זיין תחת כנפי השכינה, און ווער ס'קומט נאר סתם עסן. יעצט, אין פריער שטייט אין פסוק יוקח נא מעט מים ורחצו רגליכם והשענו תחת העץ, דאס איז אין קפיטל י ח פסוק ד, יעצט אין קפיטל י ח פסוק ח שטייט והוא עומד עליהם תחת העץ ויאכלו, יעצט וואס איז דער פשט דערפון אז יעדער האט געקענט זיין תחת העץ, דאס איז געווען א מורא'דיגע הייליגע זאך, פארוואס? ווייל ס'ווערט געברענגט אין סוף מסכת סופרים, אברהם אבינו ווערט אנגערופן האדם הגדול בענקים, זה אברהם שהיה גבוה קומתו כנגד שבעים וארבעה אנשים, ער איז געווען הויעך אזוי ווי פֿיר און זיבעציק מענטשן, אן עוורידזש מענטש איז הויעך איך ווייס פֿינף פיס זעקס פיס, ער איז געווען פֿיר און זיבעציק מאל אזוי הויעך. און ער זאגט אויכעט אין סוף מסכת סופרים אכילתו ושתייתו כך היה כנגד שבעים וארבעה אנשים. און ער האט אויך געהאט כח אזויפיל וויפיל פיר און זיבעציק מענטשן, איז במילא אז ער איז געווען הויעך און גרויס און ער איז געווען ער איז געווען שטארק, וויאזוי קען זיין והוא עומד עליהם תחת העץ ויאכלו, אזוי איז ער געווען אונטערן בוים, איז במילא איז די בוים איז נישט געווען קיין גשמיות'דיגער בוים, דאס איז געווען א רוחניות'דיגער בוים, אזוי ווערט געברענגט אויכעט אין. אין מדרש נעלם פון זוהר הקדוש אז דאס איז געווען א רוחניות'דיגער בוים. עס איז א מורא'דיגער מוסר השכל אויכעט וואס מען דארף וויסן, מען רעדט אברהם אבינו געווען איש החסד האט אריין גענומען געסט, היינט טאר מען נישט אריין נעמען קיין געסט, היינט איז די ארגסטע עבירה איז ווען א מענטש נעמט אריין א גאסט אפילו דעם אייגענעם טאטן מיטן אייגענעם שווער, ווייל היינט מיט די פעדעפיליע סיטועשען איז עס א מורא'דיגע גרויסע פראבלעם יעצט. אונז זעהן מיר אברהם אבינו האט אריין גענומען נאר מענטשן וואס ער האט געהאט א סימן אז זיי קומען ווי מען זאגט צו אראפ ווארפן פון זיך אלע עבודה זרות און צו ווערן ווי מען זאגט אפגעהיטן און גלייבן אז ס'איז דא א באשעפער. יעצט מען זעהט די וואך אין די פרשה אז לוט איז אויך געווען א געוואלדיגער הכנסת אורחים מענטש, פארקערט ער איז געווען אזוי גרויס אין הכנסת אורחים אז ער האט געזאגט אז מען זאל נעמען זיינע טעכטער מען זאל מיט זיי מזנה זיין אבי ער זאל קענען ווייטער אנהאלטן הכנסת אורחים, מ'זאל נישט ארויסווארפן די געסט. יעצט איז לכאורה דארף מען פארשטיין, מען רעדט פון אברהם אבינו געווען א גרויסע בעל הכנסת אורחים און די אלע זאכן, און קוק אן לוט איז דאך אויך געווען, וואס מאכט מען נישט א גאנצן דאס פון לוט ער איז געווען הכנסת אורחים, איז דא אין דעם אסאך. תירוצים, דער פשטות'דיגער תירוץ איז. אברהם אבינו האט נישט געוואלט אריינלאזן נאר אזא איינעם וואס ער האט געוואלט וויסן אז ס'איז דא א באשעפער אויף די וועלט. און ער האט געוואלט דינען דעם באשעפער, און ממילא איז דאס געווען אזא מין זאך וואס דאס איז נישט געווען סתם א הכנסת אורחים א פרעסעריי געשעפט, דאס איז געווען אזא זאך ויקרא בשם השם קל עולם אז מ'האט גערופן דעם נאמען פונעם אייבערשטן, איז ממילא איז דאס געווען א הויעכע זאך. מה שאין כן ביי לוט, לוט איז אזוי, לוט זאגט, נעם מיינע טעכטער און וואוין מיט זיי. נע נע נע נע, דאס איז נישט קיין הכנסת אורחים וואס דער אייבערשטער וויל, נאו וועי, אז ס'קומט ארויס דערפון זנות מיט איסורים, וויל עס נישט דער אייבערשטער, וועגן דעם מאכט מען נישט קיין גאנצן ברייטל פון לוט'ס הכנסת אורחים, וועגן דעם זאג איך יעדן איינעם, דאונט טראסט עניבאדי, נישט דיין טאטן, נישט דיין שווער, נישט דיין שוואגער, נישט דיין שוויגער, קיינעם זאלסטו נישט טראסטן. און ממילא וועסט נישט טראסטן קיינעם, וועסטו וואטשן נישט אריינצונעמען קיינעם אין שטוב. די אלע וואס אברהם אבינו האט געטון, דאס האט ער געטון ווייל ער האט געוואוסט אז די מענטשן קומען פאר א צוועק צו אים. כ'האב גערעדט אמאל צו א ליובאוויטשער, זאגט ער, זיי קומען אלע שבת מיט די קארס, איך גיב זיי צוויי גוטע סעודות שבת, שלש סעודות זענען זיי שוין נישט אינטערעסירט ווייל שלש סעודות זענען זיי שוין ביזי פארן צו די מאוויס, ענד דעטס עבאוט איט. ס'נישט אז ס'ווערט פון דעם א גאנצע זאך אז. קומען נאך דעם דאווענען און זיי קומען נאך דעם לערנען, איטס איטס א ביוטיפול סאשעל רילעישאנס, ווי מ'זאגט, און א פרי מיעל, און אביסל ענטערטעינמענט. יעצט, איך גיי עס נישט אוועק מאכן, ווייל פון זיי פאלט זייער אסאך צו אריין אין צו אידן, כ'מיין צו אידישקייט, אבער איך זאג נאר, מ'דארף וואטשן וואס מ'טוט. יעצט איז דא ביי אברהם אבינו געפין מיר אויכעט אז ער האט געוויסט וואס און וויאזוי עה מקרב צו זיין די אורחים, למשל. שטייט אין פסוק, יקח נא מעט מים, דאס איז אין קפיטל י"ח פסוק ד, זאגט רש"י יקח נא על ידי שליח, והקדוש ברוך הוא שילם לבניו על ידי שליח, שנאמר וירם משה את ידו ויך את הסלע. יעצט לכאורה אברהם אבינו איז געווען אזא גרויסער צדיק, וואס איז ער נישט געגאנגען אליינס ברענגען אביסל וואסער? נו ס'ווערט געברענגט אין די ספרים אז ווען משה רבינו גייט ווען אריין אויף ארץ ישראל וואלט ווען חרוב געווארן די בית המקדש, ווייל במעשה ידיו של משה לא שולט אומה ולשון, וואס וואלט דען געווען ווען דער אייבערשטער וואלט געוואלט חרוב מאכן, וואלט ער ווען געמוזט חלילה אומברענגען כלל ישראל, און אזוי איז געווען שפך חמתו על העצים ועל האבנים. איז ממילא איז זייער וויכטיג געווען אז משה רבינו זאל נישט אריין גיין אין ארץ ישראל, יעצט, דא האט אברהם אבינו האט עס געגעבן די וואסער דורך א שליח, וועגן דעם זאגט רש"י האט דער אייבישטער באצאלט אז ס'איז געווען ויך משה את ידו ויך את הסלע, שטעל דיר פאר ווען אברהם אבינו ברענגט עס אליין די וואסער, און ממילא וואלט דער אייבישטער אליינס געגעבן וואסער, וואלט דאך נישט געווען די גאנצע זאך פון מי מריבה און פון משה רבינו נישט אריינגיין אויף ארץ ישראל, וואלט חלילה גאנץ כלל ישראל אומגעקומען, וועגן דעם דארף מען וויסן אז אלעס וואס די אבות האבן געטון האבן געהאט א חשבון, דער וואז נאו מיסטעיק אין. ט, יעצט ס'ווערט געברענגט פון אין די ספרים איז דא א קשיא, זייער אסאך אידן האבן זיך מוסר נפש געווען די אלע יארן אין גלות, וואס איז די גרויסקייט פון אברהם אבינו'ס מסירת נפש אנדערש ווי יעדער ערליכער איד, למשל אפילו ביי די צווייטע וועלט מלחמה מ'איז געגאנגען מיט שמחה אריין אין אויווען אריין, ס'איז געווען רבנים וואס האבן נישט איבערגעלאזט זייער קהילה זיי האבן זיך געזאגט דברי כיבושין און מ'האט אריין געגאנגען אין אויווען אריין. מען האט נישט בועט געווען אין אייבערשטן חלילה, איז וואס איז דער גרויסע זאך אז אברהם אבינו האט געברענגט זיין זון אויף די עקידה? עס ווערט געברענגט א מורא'דיגן געדאנק פון רבי חיים בריסקער, ר' וועלוועלע ברענגט עס פון זיין טאטן, דער אייבערשטער האט געזאגט פאר אברהם אבינו כי ביצחק יקרא לך זרע, אז ס'איז דעם יצחק, דער יצחק פון דעם גייסטו נאכדעם האבן קינדער וואס וועלן נאכגיין נאך דיין וועג, זיי וועלן מפרסם זיין דעם אייבערשטנ'ס נאמען אויף די וועלט. יעצט קומט אויס אז טאמער גייט ער שעכטן יעצט יצחק'ן איז נישט דער פשט אז ער האט ווי מען זאגט געשאכטן זיין זון איין מענטש, ניין ער האט געשאכטן גאנץ כלל ישראל עד סוף כל הדורות, און דער נסיון וואס דער בעל דבר האט ארויף געלייגט אויף אים אז ער זאל עס נישט טון איז געווען אזוי שטארק ווי אלע אידן כלל ישראל עד סוף כל הדורות זענען זיך מוסר נפש, אזא געוואלדיגן נסיון האט ער אים אריין געלייגט. איז דאס די געוואלדיגע זאך פון אברהם אבינו'ן אז ער האט זיך נישט געלאזט פונעם בעל דבר. יעצט, איך זאג עס וועגן דעם איך וויל אביסל מסביר זיין, איך האב שוין אסאך מאל גערעדט, איך וויל נאכאמאל רעדן אביסל, וועגן דעם ענין פון. ס'ווערט געברענגט אינעם רמבן, אין אלע אנדערע הייליגע ספרים, אין די קבלה ספרים, אז משה רבינו זאגט פארן אייבערשטן, הודיעני נא דרכיך, לאז מיך וויסן דיינע וועגן, זאגט. דער אייבערשטער פיין, אבער וראית את אחורי ופני לא יראו, דו וועסט קענען זען צוריקצוועגס, איז טייטש אזוי, ווען עס וועט אדורך גיין די אלע געוואלדיגע זאכן, עסטו קענען פארשטיין פארוואס, אבער פארדעם קען איך דיר עס נישט זאגן, ווייל אז איך זאג עס פאר דיר, ווייסט דאך עס דער סמך מם אויך, אין א יעדע קעניג, אין יעדע קעניגרייך, מוז זיין סודות, אזוי ווי ס'איז דא די סודות פון יהודה מיט תמר. ס'איז דא די סודות פון עמון ומואב די וואך, אבער דאס איז נישט געווען חלילה א מעשה מנבלה, עס האט נאר אויסגעזען אזוי אז ס'איז געווען באהאלטן אז דער סמך מם זאל נישט כאפן אז בשעת ווען יהודה איז געגאנגען וואוינען מיט תמר איז דאס געווען דער אורו של משיח ווי דער מדרש זאגט ער איז געגאנגען ברענגען משיח'ן אויף די וועלט ווייל אוודאי דער בעל דבר וועט נישט צולאזן אז מ'זאל ברענגען משיח'ן אויף די וועלט איז מאכט ער עס אזוי באהאלטן יעדע זאך. איז די וואך איז דא די מעשה פון די צוויי טעכטער פון לוט, איז האב איך געוואלט אביסל רעדן וועגן דעם ענין. ס'איז אזוי, אין אגרות משה, אין ספר אגרות משה חלק ח' אין די הקדמה, ברענגען די קינדער פון ר' משה'ן א מורא'דיגע מעשה וואס ר' משה פיינשטיין האט פארציילט. ס'איז געווען ווינטער תרפ ב, איז קראנק געווארן איינער פון די באלעבאטים, פון די שטאט. זייער קראנק געווארן, ער האט געהאט עפעס א אינטערעסאנטע מין קראנקייט אז זיין מויל און זיין צונג איז געשוואלן געווארן און ס'האט אים געהאלטן אין איין דערשטיקן און פון דעם איז ער אוועק. אזוי דער סדר איז דאך, דער רב קומט דאך וויזיטן אלע קראנקע, איז ער ר' משה איז אים געקומען וויזיטן. בקיצור, נעמט דער איד און ער בעט יעדער זאל ארויסגיין, ער וויל רעדן אפאר מינוט מיט ר' משה. זאגט ער אזוי. פאריגע וואך איז געגאנגען פרשת וירא, איז אים שווער געווען פארוואס האבן זוכה געווען די בנות לוט אז משיח זאל זיין פון זייערע קינדער, כאטשיג זיי האבן זיך נישט געשעמט, זיי האבן געמאכט גילוי עריות, זיי האבן געוואוינט מיטן טאטן, בקיצור, און נאך מער זיי זענען געגאנגען מודיע זיין אז זיי האבן געוואוינט מיטן טאטן, זיי האבן יעדן פארציילט. און ער האט גערעדט זייער ביליג אויף די בנות לוט, יעדער מיינט דאך מען קען טון וואס מען וויל, און שוין. ביינאכט זענען געקומען צוויי אלטע נשים זקנות און זייער קאפ איז געווען צוגעדעקט אזוי ווי צניעות'דיג, זייער צניעות'דיג, און זיי האבן געזאגט אונז זעמער די בנות לוט, און זיי האבן געזאגט אונז גיי מיר דיר יעצט אויסזאגן פארוואס אונז האמיר ארויסגעזאגט אז אונז זעמער נתעבר געווארן פונעם טאטן, אזוי זאגן זיי, איז פארוואס האט ער געזאגט אזוי, וויבאלד זיי זענען געווען פון די משפחה פון אברהם אבינו און זענען ניצול געווארן בדרך נס, פון סדום, וואלטן די מענטשן געמיינט אז זיי זענען נישט נתעבר געווארן פון זנות, נאר זענען נתעבר געווארן כביכול פון די שכינה הקדושה, און דעמאלטס וואלט מען אנגעהויבן צו פירן דעם געוואלטיגן אפיקורסישן געדאנק וואס די נוצרים האבן, וואס זאגן זיי? עטס ווייסט וואס זיי זאגן? זיי זאגן אז די מאמע פון יאשקע'ן, און זי האט געהייסן מערי, מאריא, וואטעווער, איז זי נאך געווען א בתולה און זי נתעבר געווארן, כ'וויל נישט זאגן. און כדי אז מ'זאל נישט אראפקומען מיט אזא מינות וכפירה וואס האט געדארפט אראפקומען אויף די וועלט אפצופירן א גאנצע וועלט, זענען זיי געגאנגען און זיי האבן געזאגט אונז זעמיר זיך מוסר נפש און אונז גיימיר אויסזאגן דעם אמת. ס'איז גארנישט העכערע זאכן, ס'איז אביסל זנות מיטן אייגענעם טאטן. און מען זאל וויסן אז אויף די וועלט איז נישט דא די אלע ליגנטס, ס'איז דא איין זאך, ס'איז דא עלטערן וואס זענען א טאטע מיט א מאמע, און זייער כוונה איז מיט דעם געווען מען זאל אויסרייסן די מינות וכפירה, וואס איז שפעטער געווארן א ריאליטי ביי מיליאנער מענטשן אין די וועלט די נוצרים, און האבן זיי אים געזאגט, און אז דו ווייסט נישט אויף וועמען דו רעדסט, זאלסטו נישט רעדן, דער אייבערשטער האט דיך געשטראפט יעצט מידה כנגד מידה, אזוי ווי ס'שטייט אין במדבר קאפיטל י ד פסוק ל ז, אז די מרגלים האבן גערעדט שלעכטס אויף ארץ ישראל, זענען זיי נכשל געווארן מידה כנגד מידה, און דער סוף איז געווען ס'האט, אז ווען דער איד האט געענדיגט די מעשה האט ער זיך אויסגעדרייט דעם פנים צו די וואנט און ער איז געשטארבן. יעצט האט ר' משה געזאגט אז ער זעהט אין דעם אז דאס איז אן אמת'ע זאך, איינער דערציילט א מעשה אבער ער זעהט אז ס'איז אמת ווייל דער הסבר איז א מורא'דיגער שיינער הסבר און אן אמת'דיגער הסבר. יעצט אין פסיקתא דרב כהנא, דאס איז אין פרשה מ ג שטייט, שלא זו בלבד, נישט נאר דאס אליינס, אלא הקדוש ברוך הוא שילם לבנות לוט שכר טוב על מעשיהם זעה, דער אייבערשטער האט באצאלט פאר די בנות לוט א גוטן שכר אויף די מעשים, וכשבאו לרחקם ריחק את עמוני ולא עמונית מוא מואבי ולא מואבית, זעהן מיר פון דעם פסיקתא דרב כהנא אז זיי האבן עס אזוי ערנסט געמיינט אז כאטשיג דער אייבערשטער האט דאך מרחק געווען עמון מיט מואב אבער א מואבי ולא מואבית און עמוני ולא עמונית האט דער אייבישטער נישט מרחק געווען, פארוואס? ווייל דער אייבישטער האט זיי באצאלט א שכר ווייל זיי האבן געמיינט אז ס'איז שוין אומגעגאנגען די וועלט און זיי האבן דאך געוואלט אז ס'זאל זיין מענטשן אויף די וועלט ווייל דאס איז דאך דער תכלית פון

אין געוויסע מדרשים אז די מערה דאס איז גאר געווען די מערת המכפילה. איך האב אמאל געזאגט א דרשה אפאר וואכן צוריק האב איך געזאגט אז יהודה געגאנגען ער זאל אפשערן זיינע שעף תמנתה האב איך געזאגט אז דאס איז די מערת המכפילה האבן מיך מענטשן אנגעקאלט פרעגן פון ווי נעמסטו דאס האב איך געזאגט ס'שטייט אין מדרש דער מדרש זאגט אז תמר פאר זי איז געגאנגען זיך פארשטעלט און זי זאל אפווארטן יהודה'ן איז זי אריין געגאנגען אין די מערת המכפילה און זי האט געזאגט, אברהם אבינו איך בין דיין אייניקעל און איך בעט דיך לאז מיך נישט ארויס גיין פון דעם הויז אן גארנישט איך וויל אז איך זאל געהאלפן ווערן מיט קינדער האט זי מתפלל געווען אז זי וויל האבן א צווילינג פארוואס ווייל זי האט געהאט צוויי מענער און זי האט געוואלט ביידע זאלן האבן אן עליה איז ממילא איז זי געהאלפן געווארן ווערט געברענגט אין מדרשים.

נישט געזאגט אז זי איז געווארן שוואנגער פון טאטן, מה שאין כן די עלטערע וואס זי האט אנגעהויבן מיט זנות האט מען געזאגט ארויס אז זי איז שוואנגער געווארן פון טאטן. יעצט, לכאורה איז נישט צו פארשטיין אז דו'סט קוקן אין פסוק ל ו שטייט קלאר ארויס ותהרין שני בנות לוט, מאביהם שטייט יא ארויס פונעם טאטן, רש י זאגט דא מען באהאלט עס, שטייט קלאר ארויס אין צוויי פסוקים שפעטער, און נאך א זאך איז נישט צו פארשטיין אין פסוק ל ו שטייט אז. ותהרין אף על פי שאין אישה מתעבר מביאה ראשונה, א פרוי ווערט נישט מתעבר פון די ערשטע ביאה, דאס איז אויב זי איז א בתולה, מען מיינט נישט אויב זי איז נישט קיין בתולה, און אפילו אויב זי איז א בתולה קען מען שוין היינט אויכעט מתעבר ווערן, ס'איז נישט קיין כלל, אבער למעשה רוב בתולות ווערן נישט מתעבר מביאה ראשונה, פארוואס? ווייל וויבאלד ס'איז דאך צוגעמאכט, איז במילא ביז מען גייט אריין, אמאל די זרע גייט בלייבט נאך אינדרויסן, ס'ווערט געברענגט אין די ספרים און אחרונים. אז טאמער חלילה מען קומט צו אפילו צו זרע לבטלה, דאס איז מצותה בכך, און דאס איז נישט קיין שום פראבלעם, תשובות אידיאל, אנדערע. איז על כל פנים, איז געווענטליך ווערט מען נישט נתעבר מביאה ראשונה, און זיי האבן ארויסגענומען זייערע בתולים מיט די פינגער, כדי אז זיי זאלן נתעבר ווערן. יעצט, לכאורה שטייט דאך יא ארויס יעצט אין פסוק, אין פסוק ל ו' איז קען מען זאגן א שטיקל דרש. דאס וואס ס'שטייט ותהרין שני בנות לוט מאביהם דאס איז גאר א גרויסע מעלה, דאס זאגט עס דער פסוק לשבח, נישט חלילה לגנאי. דארט אויבן אין פסוק ל ג ותשקין את אביהם יין בלילה ותבא הבכירה איז דארט איז עס לגנאי. אבער דא איז עס לשבח. יעצט פארוואס איז עס לשבח? ווייל וויבאלד איך זע אז זיי האבן ארויסגענומען זייערע בתולים מיט די האנט. פארוואס? ווייל דער אמת איז ס'איז א גרויסע מחלוקת אין די גמרא צי א בן נח איז אסור בבתו צו נישט. צו א בן נח האט א איסור בבתו צו נישט. יעצט, אפילו דעם מאן דאמר וואס ס'האלט אז א בן נח איז מותר בביתו, ווערט געברענגט אין די גמרא אז נאכן מבול האבן זיך די גוים אויכעט פורש געווען פון דעם זנות פון א טאכטער, אזוי ווערט געברענגט אין בראשית רבה קאפיטל עיין פסוק יב. איך זאג עס דירעקט באריכות, ווייל היינט די עלטערן וואס זיך שלאפן מיט אייגענע טעכטער זענען אזאלעכע חזירים און מנוולים, אז אפילו דער גוי אין דור המבול, א בן נח, מען רעדט דאך נישט פון קיין אידן, ס'איז נאכנישט געווען קיין אידן דעמאלט. ס, א גוי א בן נח, בסך הכל איז לוט מיט זיינע טעכטער ס'איז אלס געווען גוים. די גוים, שטעל דיר פאר, די גוים, די בן נח, האבן זיך אפגעהיטן נאכן מבול אז זאל חלילה נישט טאטשן קיין אייגענע קינדער. און אונז זעמער ארגער פון זיי. אנבעליוועבל. איז בקיצור, איז אפילו ווען איך'ל זאגן אז א בן נח איז מותר בביתו, איז וויבאלד מ'האט זיך פורש געווען נאכן מבול, איז ממילא איז עס געווען אן איסור. יעצט, וואס האבן זיי געטון? זיי האבן געוואוינט מיט זייער טאטן, כדי זאלן נישט מוזן צוויי מאל וואוינען, ווייל אין אשה מתעברת מביאה ראשונה, זענען זיי געגאנגען, זיי האבן ארויסגענומען די בתולה, כדי דער טאטע זאל נאר מוזן איין מאל טון אן איסור און וואוינען. וועגן דעם וואס עס שטייט דא ותהרין שתי בנות לוט מאביהם, זאגט רשי גראדע צו א מדרש, ווייסט פארוואס ס'זאגט ארויס די מאביהן? ווייל דאס איז געווען א לשמה הונדערט פראצענט, והא ראיה אף על פי שאין אשה מתעברת מביאה ראשונה אלו שלטו בעצמן והוציאו ערותן לחוץ ונתעברו מביאה ראשונה. שטעל דיר פאר וואס דא טוט זיך. דאס איז אלץ עניינים פון מסירות נפש פון געוואלטיגע אויפפירעכצער וואס די זיידעס און די באבעס פון משיח האבן זיך אויפגעפירט. יעצט. זיי האבן געמאכט א חשבון אז אויב לאמיר זאגן אז זיי וועלן שוואנגער ווערן, יא? נו, און וואס גייט זיין אויב זיי וועלן שוואנגער ווערן און זיי האבן א זון? נו, קען מען דאך נישט חתונה האבן מיט א זון, טאר מען דאך נישט חתונה האבן, איז דא איין איסור פון אמו, ווייל דאס איז דאך די מאמע, און די צווייטער איסור איז אשת אביו. אשת אביו און אמו ביידע זענען אסור פאר א בן נח, איז ממילא וואס גייט דא יעצט געשען? שוין זי האט שוין דעם זון, אבער ווי מיט וועם קען דער זון חתונה האבן? נאכדעם ווען מיר גייען ווייטער, ער קען אבער חתונה האבן צו די שוועסטער פון די מאמע, יעצט אחות אמו איז אויך אסור פאר א בן נח, און אן אשת אביו איז אויך אסור פאר א בן נח, איז ממילא וואס גייט דא געשען? וויאזוי העט מען דא מאכן אז די וועלט זאל ווייטער קענען אנגיין? האט דער אייבישטער געמאכט א געוואלטיגן נס, אין חומש שטייט טאקע ותלד הבכירה בן און הצעירה בן, גם היא ילדה בן, זאגן די מדרשים אז זי האט געהאט א צווילינג אויכעט, אזוי ווי ביי אלע שבטים זענען געבוירן מיט תאומות, און אזוי ווייטער, און ממילא האט עס דער אייבישטער אזוי געפירט אז זיי זאלן קענען ווייטער ממשיך זיין אז. ס'זאל קומען נאכדעם ארויס דער גאנצער פאלק פון עמון און מואב, און נאכדעם זאלן ארויסקומען משיח צדקינו. דער אמת איז, דער רמבן זאגט, א מורא'דיגער רמבן, דער רמבן זאגט אז דאס אז מ'טאר נישט נעמען קיין קרובים מיט עריות, דאס איז א גזירת הכתוב, דער רמבן איז אין פרשת אחרי, ער זאגט באמת וואלט דאך בעסער געווען אז מ'נעמט א משפחה. קודם כל, דו קענסט זיך. און דו ווייסט אויכעט אז ס'האט די זעלבע נאטור אזוי ווי דו. איך זאג אייביג אזוי ביי שלום בית גייט אזוי, מ'זאגט, מ'פרעגט זיך נאך די בחור, ס'איז א פיינער מענטש איז א פיינער מענטש, ס'איז אלץ גארנישט ווערט, ביז מ'האט נישט חתונה קען מען נישט די מענטש, פארוואס? א מענטש איז צוזאמגעשטעלט פון צוויי חלקים, חלק אב חלק אם, לאמיר דאס א נאמען געבן א' מיט ב', אדער ע' און ב', יעצט די מיידל איז אויך צוזאמגעשטעלט מיט חלק אב און חלק אם, ע' און ב', דאס מיינט. די מידות פונעם טאטן צו די מידות פון די מאמען, די גוטע מידות, די שלעכטע מידות, יעדער האט זיך צוזאמגעשטעלט. יעצט אמאל ווען ער איז אין ישיבה און זיין ע' איז מתגבר אויפן ב', ווייל ער טרייט זיך צו באהערשן און צו באקעמפן ער זאל זיין א וואוילער בחור, און זי אויכעט אין סקול. למעשה ווען זיי האבן חתונה, דעמאלטס הייבט זיך אן א נייע זאך, ווייל דעמאלטס שפילט די ב' זייער שטארק, און ביי איר שפילט אויכעט די ב' שטארק, ווערט עס א חלילה מלחמה. איז א מענטש איז צוזאמגעשטעלט פון צוויי חלקים, און סיי די פרוי און סיי דער מאן, יעדער איז צוזאמגעשטעלט פון צוויי חלקים, דארף מען וויסן ווי און ווער און ווען. זאגט דער רמבן, אז ס'וואלט בעסער געווען ווען מ'נעמט א קרוב, ס'איז דיין קרוב, ס'איז אך עצם מעצמי, ס'איז פון דיין די זעלבע נאטור מיט אלע. זאגט ער, נאר דאס איז אויך א גזירת הכתוב, די מענטש מיינט אז דאס וואס מען טאר נישט טון עריות למשל משכב זכר צו מיט א טאכטער דאס איז א גזירת הכתוב, זאגט דער רמבן, ניין, דאס אז דו טארסט נישט נעמען די נאנטע עריות, דאס איז פונקט די זעלבע גזירת הכתוב. און וועגן דעם שטייט דא ותהרין שני בנות לוט מאביהם, דאס איז גאר די מעלה אז ס'איז געווען מאביהם, דאס איז א שבח, דאס איז א לויב פאר זיי, פארוואס? ווייל זיי האבן עס געטוהן אויף אזא אופן אז די טאטע זאל נישט מוזן נאר איין מאל וואוינען מיט זיי און נישט צוויי מאל, און זאלן שוין שוואנגער ווערן און ממילא קענען. ווי מען זאגט אנהאלטן דער קיום העולם, אזוי ווי רש י ברענגט ואין איש בארץ סבורות היו שכל העולם נחרב כמו בדור המבול, ממילא האבן זיי געוואלט די וועלט זאל אנהאלטן, זיי זענען גאר געווען אינטערעסירט אין קיום העולם, און דאס איז געווען א געוואלדיגע מסירות נפש פון זיי, און וועגן דעם ווען דער פסוק זאגט ארויס אין קאפיטל י ט פסוק ל ו ותהרין שני בנות לוט מאביהם, זאגט גראד אויף דעם רש י, אף על פי שאין אישה מתעברת מביאה ראשונה, אלו שלטו בעצמן והוציאו ערותן לחוץ ונתעברו מביאה ראשונה, דאס איז געווען גאר א מעלה מאביהם אין דעם, דא ווען זי איז שוואנגער געווארן זאגט יא די תורה ארויס מאביהם. יעצט וועט מען צוקומען צו די מלחמה קעגן פעדאפיילס. און לאמיר אביסל רעדן דערפון, און נאכדעם וועמיר צוקומען וועגן מקוואות, ס'איז מורא'דיג וויכטיג אז כ'זאל רעדן וועגן מקוואות. קודם האב איך געוואלט זאגן אז ס'איז דא יעצט א מורא'דיגע מעשה, ס'איז געשען דא איך מיין אין לי גארדענס ביי זאליקאן אין בעסמעדריש, ס'געקומען א בחור, א עלטערע בחור, און ער האט אנגעהויבן אין די מקווה צו פאטשקענען א יונגען בחור, דער בחור איז דרייצן פערצן, דער עלטערער איז שוין מסתם צוואנציג צוויי און צוואנציג, בקיצור, ווען דער בחור איז ארויסגעקומען פון די מקווה, האט ער זיך געשטעלט אין די זייט און ער האט געווארט אז דער עלטערע בחור זאל ארויסקומען. ער האט געגעבן א קום ארויס, האט ער אים געגעבן אזא שטופ אז ער איז געפלויגן ביז אין די וואנט אריין פון די מקווה. און זיי זאגן, די וואס זענען דארט געווען, אז ווען נישט די וואסער וואס ער פאלט ארויף קודם אויפן וואסער וואלט ער געהארגעט געווארן. גוט פאר אים, כ'האב הנאה, דער עולם מוז זיך אנהייבן צו דיפענדן, כ'האב געהאט א קול אין ארץ ישראל פון אמעריקע אז ס'איז געקומען עפעס א חזיר האט זיך אריינגעשטופט צו א יונגל אין די מקווה, אין די טוילעט, און ער האט געוואלט טון מיט אים מניוולת, און זעהט אויס אדער האט אים זיין מאמע איבערגעגעבן אדער זיין טאטע, אדער ער ער הערט אויס אליין דעם האטליין, האט ער יענעם אנגעהויבן אזוי צו קוועטשן ביי די טעסטיקלס אז יענער איז אראפגעפאלן, און ער דער בחור איז ארויסגעלאפן, ס'איז נישט געווען קיין בחור נאך געווען אונטער די בר מצוה. און יענער קען געהארגעט ווערן ווייל ווען ער פאלט אראפ כאפט ער א זעץ אין קאפ. איטס גאנא סטאפ רבותי. יו העוו טו וואטש אוט. די טשילדרען האבן גימיקס דעט יו נאט גאנא געט עוועי וויט איט. יעצט האב איך געוואלט זאגן נאך א זאך. מען רעדט דא פון מוציא זיין די בסילים. ס'דא אסאך מיידלעך וואס גייען צו א דאקטער זאלן ארויסנעמען די בסילים. אמאל האבן זיי זייער דיקע הויט. אדער אמאל ווילן זיי נישט אז זיי זאלן זיך דארפן שלעפן נאך צוועלף טאג. זיי האבן יעצט חתונה געהאט. ס'דא אין מנחת יצחק א גאנצע אריכות וועגן דעם. צו זי ווערט טמא, גראד, כאטשיג ס'איז נישט דא קיין בסילים, און צו מ'זאל עס טון צו נישט, זאגט דער מנחת יצחק מ'זאל עס נישט טון, ס'איז נישט קיין חילוק יעצט וועגן דעם ענין, נאר וואס איך וויל ארויסברענגען פון דעם ענין איז, אז ס'האט מיך אפגעקאלט א מאמע, זייער זייער דערשראקן געווען, זי האט געזאגט זי הערט מיך אויס, איר מאן הערט מיך אויס, אירע קינדער הערן מיך אויס. שטייט'ס זי איז נישט גורס דעם חרם, שעים אן האר. איר וואר? דערציילט זי אז זי איז געגאנגען אין מאנסי אין די ניו סקווער. זיי האבן דארטן א קליניק ס'הייסט רפואה העלט סענטער. זי זאגט מיר ס'איז פונקט קעגן איבער, איר ווייסט ס'דא דא איינער דער גרין רעד לייט גרין לייט וואן טו טרי משה גרין, משה גרין האט א ברודער וואס ער איז א גרויסער עושר ערגעץ איך ווייס אין יוראפ ער האט אנגעדרייט מיט געלט ער איז אנטלאפן ס'איז נישט קיין חילוק עס איז דער משה גרין דער שייגעץ דער וואס האט אונטערגעשריבן קעגן מיר און זיינע קינדער האבן געהאט א גרויסן סטאר און דארט האט מען פארקויפט דארט איז געווען די אוטלעט ווי מען האט פארקויפט דעם פינקל'ס פלייש נו טרייפעס ברענגט דאך אסאך ריווח עס ווייסט מען. כ'מיין מ'מיינט קודם אויפן אויבן אויף אז ס'ברענגט רווח, זענען געגאנגען די חברה, זיי האבן זיך געעפנט יעצט אקעגן איבער דארטן די רפי' האבן זיך געעפנט א ריזיגן סטאר, דארט פארקויפט מען קאנטינענטל פלייש, און זיי האבן דארטן א גראסערי מיט אלעם, א זייער א שיינע גרויסע סטאר, איז על כל פנים פונקט קעגן איבער דעם סטאר איז די פלאץ פון וואס מ'רעדט, א קליניק. ק, און זי איז אריין מיט איר טאכטער ווייל זי האט געהאט דארטן א שטיקל אינפעקשאן באותו מקום, עס קען געשען, איז נאטינג ראנג, און זי ווייסט שוין פונקטליך פון מיר אז ווען מען גייט צום דענטיסט איז נישט גענוג אז דו ליינסט א קאזמאפאליטען מעגעזין אינדרויסן און מיר זיצן אינעווענדיג ווייל דער דאקטער קען מעניפולעיטן דעם טשעיר ליגענדיג שטייענדיג, ער קען צופירן אז זיין ערווה זאל אריינגיין ממש ווי דאס מיידל האט איר ערווה און אזוי ווי זי איז דאך פארשלאפן מ'האט דאך איר געגעבן א שטיקל נידל אפילו נאר א לאקעל אנעסטיזיע קען ער טוהן וואס ער וויל, און זי הערט אויס די אלע זאכן, די אלע שטותים, מיר ווייסט דאך וואס מען רעדט צאם. עניוועי, זאגט זי זי איז אריין מיט די דאקטער, זי האט געזאגט קודם זי וויל האבן נאר א פרויען דאקטער נישט קיין מאן דאקטער, למעשה האט מען איר געגעבן א מאן דאקטער, נוסח סקווער, בקיצור, און זי האט געזאגט זי וויל אריין גיין מיט איר טאכטער, ביפאר יו נאו איט זעהט זי שוין אז איר טאכטער איז אינעווייניג אליין, זאגט זי ניין ניין ניין ניין ניין איך מוז מיטגיין, זאגט די דאקטער כ'האב זי דירעקט גענומען אוועק שנעלער ווייל איך האב געוואלט איר פרעגן פרייוועט זאכן וואס איך וויל נישט אז דו זאלסט הערן, זאגט די מאמע הער אויס איך און מיין טאכטער זעמער איינס, וואס דו האסט איר צו פרעגן מוז איך הערן און איך מוז וויסן וואס זי ענטפערט, ס'איז נישט די אלע פארשטינקענע קאמיוניטיס וואו די טעכטער פירן די שטוב, ניין ניין ניין ניין איך ווייס אלעס, ביפאר יו נאו איט האט ער גענומען א גלאוו און ער איז אריין געגאנגען אזוי ווילד באותו מקום. שרייט זי צו אים, דו האסט דאס נישט וואס צו טון, דער'ס נאו ריזען פאר דיס, דער'ס נאו ריזען יו שוד טאטש הער, דו דארפסט באקוקן וועגן איר אינפעקשאן, און דו דארפסט קוקן וואסער א שמיר מען געט, אדער איז דאס א שמיר, אדער איז דאס מעדיקעישאן וואס מען נעמט ביי מאוט. זאגט ער, איי, כ'האב עפעס געמיינט אז מ'האט געוואלט מען זאל עפענען די היימען, די בתולים, דאס אזעלכע רשעים, חזירים ונבלים. איך האב דעם נאמען פון דאקטער אויכעט, נאר עס איז יעצט אנדער העווי אינוועסטיגעישן, ווייל ווער ס'טוט עס פאר איינעם טוט עס פאר א צווייטן, און איך וויל עס וועגן דעם נאך באטאנען, ווייל איך וויל זאגן פארן עולם, רבותי, וואס איך לערן ענק איז נישט ווייל איך האב נישט וואס צו טון, און איך זיץ און איך ליין קאזמאפאליטן מעגעזינס צו אנדערע מאגעזינען, איך דערצייל ענק פון יעדע זאך וואס איז דא פאקטן. ס'איז דא פעקטס אוו לייף, ס'איז געשען, און איים דזשאסט טרייאינג טו מעיק יו אווער אז דו זאלסט עס נישט מוזן דורכגיין אליינס אויף דיין אייגענע הויט, ס'זאל זיין גענוג אז אנדערע האבן שוין נעבעך געהאט דעם אומגליק, און אונז זאל מיר וואטשן וואס אונז טומיר, און דער דאקטער איז שוין ווי מ'זאגט אן די ספאטלייט, ס'איז אקעי, אונז נעמער קער דערפון, אבער איך וויל ענק זאגן, דאס איז אלל ראנג. א מיידל גייט אריין צו א דאקטער, ער האט א רעכט אריינצושטופן, ער האט שוין גענומען א גלאוו און גענומען די פינגער און האט אריינגעשטופט דארט, דאס האט געטון חי לייפליין, זי האט עס געטון מיט אפשר פֿופֿצן מיידלעך, כ'ווייס נישט וואס זי האט געהאט דערפון, יו פיל גוד ווען יו דא דיס? ס'איז א שעים, ס'אנבעליוועבל, יעקב אבינו האט עס אויך געטון. יעקב אבינו האט געוואלט ס'זאל זיין ביאה ראשונה זאל קענען זאגן אז ביי ראובן בכורי אתה כוחי וראשית אוני איך האב קיינמאל נישט צוגעקומען צו קיין טיפת זרע לבטלה איז במילא האט ער ממעך באצבע געווען די זעלבע האבן געטוהן יעצט די בנות לוט אויכעט אבער ווי קומט די דאקטער דארט אריין צו שטופן זיין פינגער די שענסטע זאך וואס א אידישע טאכטער האט אז זי האט חתונה איז זי א בתולה ס'שטייט אין חומש אז טאמער

נאכדעם ווען מ'האט גענדיגט די חופה, איז ביי אונז גייט אויכעט אזוי, די חתן כלה גייט אין יחוד שטיבל, איז דארט איז געווען א בעט, און דארט איז געווען א ווייסע ליילעך, און דער חתן האט דארטן געמאכט ביאה ראשונה מיט מיט די כלה, און טאמער זי איז געווען א בתולה, איז דאך ארויסגערינען אויפן ליילעך די בתולים, איז ופרשו את השמלה האט מען אויסגעשפרייט דאס קלייד, מען האט געוויזן, קוק דא די בתולים, דא האסטו עס, דאס הייסט ופרשו את השמלה, נישט דברים מחוורין כשמלה מען האט עס טאקע געטון איך ווייס היינט איז אויך דא אסאך ספרדים וואס זיי מאכן ביאה ראשונה אינעם יחוד שטיבל איז למעשה די שענסטע זאך איז ווען א מיידל האט בתולים און נאכדעם קען דער מאן מאכן א ברכה ברוך אתה השם אלקינו מלך העולם אשר צג אגוז בגן עדן און מען לאזט אויס ברוך אתה השם הבוחר בזרעו של אברהם אבינו דאס איז די שענסטע זאך וואס איז דא ווי קומט ער דארטן צו טון און צו פאטשקען? און איך געב אסאך קרעדיט פאר די מאמען, זי איז אריינגעגאנגען, זי איז געווען אינעווענדיג, די מינוט וואס זי האט געזען ער נעמט א גלאוו און ער שטופט דארט די האנט האט זי אנגעהויבן צו שרייען אויף אים קולות, געט יור האנד אוט! און ער האט זיך אוועק גענומען די האנט און האט אנגעהויבן צו קוקן צו וואס די אינפעקשאן איז, אלל יו גאטע דא איז מען דארף מאכן א קולטשור אבער וואטעווער, כ'בין דאך נישט קיין דאקטער איך ווייס נישט, און געווענטליך די דאקטער ווייסט ווייל ס'איז נישט די ערשטע מיידל וואס האט דעם פראבלעם, איז דאס איז א געוואלדיגע חאזעריי און. מען נעמט שוין קער יעצט פון דעם דאקטער, זארגט זיך נישט, היז נאט גאנע געט אוט אוו דיס, אונז האמער דאך יעדן טאג פראבלעמען מיט דאקטוירים, עוורי סעקאנד דעי האמער פראבלעמען, דאקטוירים די גרעסטע מנוולים וואס איז דא. יעצט צו מאכן נאכאמאל אנאליסעס, ווען דו גייסט מיט דיין טאכטער, אדער אפילו מיט דיין זון, צו א דאקטער, ער וויל דו זאלסט זיצן אינדרויסן, און דו טארסט דאס נישט טון, דו דארפסט מיטגיין אריין און קוקן וואס ער טוט, און וואטעווער קוועסטשען ער פרעגט, דארפסטו אויסהערן, ווייל אמאל רעדט ער פרעש און דיין טאכטער איז אויסגעטוהן נאקעט, און די ערווה איז אינדרויסן, סאו שי געטס א ליטל עקסיידעט און עראוזד, און ער קען אנהייבן צו טאטשן אביסל, ווערט זי נאך מער עראוזד און ער קען איר בועל זיין. שי בי ווערי קערפול. אונז האמיר אזויפיל פראבלעמען מיט דאקטוירים אז ס'לאזט זיך גארנישט זאגן. סאו יו העוו טו בי אינסייד די האול טיים, און אז די דאקטער זאגט ער וויל נישט זאגן, זאג איך וויל דיך נישט. איך פארשטיי בכלל נישט, אז מען האט באשטעלט א פרויען דאקטער וויאזוי איז צוגעקומען א מאן? דזשאסט דאונט אנדערסטענד דיס. יעדער איז געגאנגען כאפן, כאפן הייסע לאקשן. יעצט לאמיר גיין ווייטער. מען דארף וויסן, די גאנצע פראפאגאנדע וואס ווערט געמאכט אין ארץ ישראל, איז ווייל די אידן האבן אנגעהויבן צו גיין אויפן הר הבית, עס איז דא אין דעם א גרויסע מחלוקת צו היינט מען מעג ארויפגיין אויפן הר הבית צו נישט, עס איז א מחלוקת די רמב"ם מיטן ראבד, די ראבד זאגט זייער א אינטערעסאנטן לשון אז מן השמים האט מען מגלה געווען, בקיצור עס איז דא מענטשן וואס זיי גייען דארט ארויף מען טשעפעט די אראבער, זיי האבן אזאלכע זאכן וואס מען האט זיי אנגעזאגט אז ווען די אידן וועלן אייננעמען דעם מסגד דעמאלטס וועט זיין גרויסע פראבלעמען. ס'דא א גרויסער גלח, ער געהייסן מופטי, זיין טאטע האט געבויעט דעם מסגד אל-אקצא, די עומאר איז די מיטלסטע, די גאלדענע כיפה, נאכדעם דא אין די זייט אזא זילבערנע כיפה, און ער האט שטארק מורא געהאט אז טאמער היטלער וועט הרג'נען די אידן אז מ'זאל לויפן אויף פאלעסטיין, האט ער אפגעמאכט אז מ'זאל זיי נישט לאזן לויפן אויף פאלעסטיין און מ'זאל זיי אלע אויסהרג'נען. ס'איז געווען יעצט נתניהו האט געזאגט א דרשה אז. די איידיע פון צו הרג'נען אידן איז נישט געווען היטלער'ס איידיע, נאר ס'איז געווען די איידיע פון מופטי, אבער ס'איז נישט אמת, האבן אלע היסטאריענס האבן אים קאטעגאריש אפגעלייקנט. ער האט עס געזאגט אין בערלין ערגעץ, האבן אלע געזאגט ס'איז נישט אמת, מ'האט שוין געהרג'עט מיליאנער אידן פאר היטלער האט זיך נאך געטראפן מיט מופטי, ער האט נאר מורא געהאט אז מ'וועט פארן אויף ארץ ישראל מ'וועט צונעמען זייערע פלעצער. ווער ס'געדענקט אין תש"ס, איז געווען אויך אז ס'האט אנגעהויבן ארויסצוקומען וואסער פונעם מקום המקדש און דארט וואו ס'איז דא די אבן שתיה, זיי ווייסן אויך אז ס'וועט קומען די וואסער, ביום ביום ההוא יצאו מים חיים מירושלים, און דעמאלטס וועט קומען משיח, זענען זיי משוגע געווארן, ווילד געווארן, און גראדע ס'דא א ספר א קבלה ספר ס'הייסט חסד לאברהם האט געשריבן אז תש"ס וועט שוין זיין נאך תחיית המתים. ס'איז א באקאנטע זאך, דעמאלטס איז געווען די וואסער האט אנגעהויבן צו קומען, דער אמת איז די ישראלים טשעפענען מיט די אראבער נאר זיי האבן נישט וואס צו טון מיטן גוטן טאג, סאו די אראבער טשעפענען צוריק. איך זאג אייביג, דער אייבערשטער זאגט, הרי אני מתיר את בשרכם כצבאות וכאילות השדה. זייער פיין. אבער איך וויל פרעגן, די אלע אידן וואס וואוינען אין ארץ ישראל זענען שולדיג אויף דעם וואס מ'האט איינגענומען? ס'איז געווען א ציניסטישע מאוומענט, ס'איז געווען פארטייען, און וואס איז שולדיג דער פשוטער מענטש? זאגט דער אייבערשטער דו ביסט טאקע נישט שולדיג, עז לאנג עז דו פארטיסעפעיסט נישט מיט זייער שייגעץ שטיק האב איך נישט קעגן דיר גארנישט, דו וואוינסט אין ארץ ישראל. והא ראיה, וואס איז געשען? ס'איז געווען דער כהנא, ער געטשעפעט, ער געזאגט מוות לערב, האט מען איהם געהארגעט מיט א מיתה משונה מיט א גאן. צווישן הונדערטער מענטשן. זיין זון בנימין זאב האט אויכעט געטון די זעלבע האט מען אים אויך געהארגעט. ווילאנג דו פארטיסיפעיטס נישט מיט די אלע רשעות, דו מישט דיך נישט דו גייסט נישט צום כותל מיט די אלע פלעצער, האסטו גארנישט מיט זיי. און איך האלט אז דאס איז געווען די טיפקייט פון אונזער הייליגן רבי'ן וואס ער האט געזאגט מען זאל נישט גיין צום כותל. ווילאנג דו האסט נישט קיין הנאה פון זיי, דעמאלטס. איז נישט געזאגט געווארן אויף דיר די קללה פון הריני מתיר את בשרך? איך ווייס ווען מען האט געדארפט באגראבן רבי עמרם בלוי האט מען אים באגראבן אויפן הר המנוחות, נישט אויפן הר הזיתים, האט מען אויסגעזוכט דעם אראבער וואס ער האט די דיד, איינער אוינט דעם בארג, עס וועט קומען א שיינעם טאג, מען ווייסט נישט וועלכע עס וועט קומען פריער, צו דער אייבערשטער קודם אויפלעבן די טויטע און זיי וועלן אלע אוועקוואקן, צו די אראבער וועלן איבערנעמען ירושלים און זיי נעמען אלע קברים און ארויסגראבן און זאגן גייטס ענק ווייטער. וועגן דעם ווען איך בין געגאנגען קויפן א קבר בין איך נישט געגאנגען קויפן ירושלים, אויפן זיתים בין איך נישט געגאנגען קויפן ווייל כ'האב נישט געוואלט אריינפאלן אין די קללה פון הריני מתיר את בשרכם, און אויף מנוחות האב איך נישט געוואלט קויפן ווייל ס'געהער פאר אן אראבער, ער קען מיך ארויסטראגן פון דארטן, האב איך געקויפט אין צפת וואס דארטן איז דא אן עמותה א נאן פראפיט שוין פיר הונדערט יאר פון די צייט פונעם אר"י הקדוש ס'געהער פאר א הקדש, ס'געהער נישט פאר די מדינה, ס'געהער פאר א פריוואטן הקדש, און ס'דא טראסטיס. איז ווילאנג אונז טוהן מיר נישט די אלע זאכן, מען טשעפעט נישט מיט די אראבער, קען מען אונז גארנישט טוהן, דער אייבערשטער כביכול זאגט נישט דיך האב איך געמיינט מיט דעם הריני מתיר את בשרך, דו וואוינסט אין ארץ ישראל, דו לערנסט דארטן, צו צו דו קומסט פאר א וויזיט, וועגן דעם איך ווען איך גיי נישט צום כותל איז נישט ווייל די רבי האט געזאגט אז מען זאל נישט גיין ווייל מען געבט חיזוק פאר די אראבער, דאס איז נאר איין חלק דערפון, דער צווייטער חלק דערפון איז, ווייל אז דו טשעפעסט מיט דעם אראבער ביסטו א חלק פון די, הריני מתיר את בשרך. ס'איז זייער לאגיש וואס איך זאג. ארץ ישראל איז גענוג גרויס, ס'איז דא גענוג קברים, גענוג וואוילע פלעצער וואו צו גיין, מ'דארף נישט טשעפענען מיט די אראבער. גיין צו די מערת המכפילה, מ'האט באזעצט אין חברון אידן, ס'טוט זיך דארט. דאס הייסט אז מ'האט עובר געווען אויף די שביעה שלא יעלו לחומה. שלא ימרדו באומות, פון וועלכע אומה ס'זאל נישט זיין. על כל פנים, די אידן, די ישראלים האבן דארט אנגעהויבן צו טשעפען מיט די אראבער, און זיי באצאלן יעצט א בלוטיגע פרייז. ס'איז דא איינער פון די גרעסטע רוצחים וואס ער האט געהארגעט אין ירושלים, האט מען יעצט א נאמען געגעבן די הויפט גאס אין פאלעסטיין נאך אים. יעצט, ווען ווייסט א איד אז ס'הייבט זיך אן די צרות? זאל איך ענק זאגן. אין דער אלטער היים האט זיך עס אנגעהויבן, עמטליך, גענומען א אידיש געשעפט, געהאט, מען האט עס ווי מען זאגט מען האט נישט געלאזט אריינגיין דארט קויפן, מען האט קאנפיסקעיטעד די סחורה, מען האט גע'גנב'עט, מען האט זיין, ער האט ארויסגעלייגט אזא פושקארט צו עדווערטייזן זיין סחורה, האט מען עס א שטויס געטאן און מען האט עס איבערגעקערט, און דעמאלטס האט זיך אנגעהויבן די צרות, דאס איז געווען אין יארע אַכט און צוואַנציק, אזוי דערציילן מיר אלטע אידן, פון אַכט און צוואַנציק האט עס אנגעהויבן צו בראדזשעווען. יעצט בראדזשעוועט עס אזוי אז מען רעדט שוין אזוי שמוציג און אזוי נידריג קעגן א איד, א איד איז גארנישט, ס'דא איינער וואס כ'האב יעצט געזען א קליפ פון אים וואס ער האט גע'דרש'נט א בערך א האלבע שעה ווי שמוציג כלל ישראל איז און ווי מען דארף זיי אומברענגען און הרג'נען מיט מאשין געווער, א מורא'דיגע דרשה, ווי האט ער עס געזאגט? אויפן הר הבית! ווייל דער עולם כאפט נישט, אונז טאר מען נישט טשעפענען, יעצט וויל מען ס'זאל שטיל ווערן, מען זאל נישט ווייטער פארפירן, די אראבער לאכן שוין, די אראבער ווייסן אז די גאנצע מדינה וואס מען בויעט, כביש שש, כביש אחד, אלעס בויעט מען פאר זיי, איטס אנלי א מעטער אוו טיים, יעצט אוודאי אונז פארלאזט מען זיך אויפן אייבערשטן, דער אייבערשטער וועט אונז העלפן, אבער איך וויל דיר זאגן איין זאך, דער אייבערשטער וועט אונז נישט העלפן אויב דו זיצן און זינדיגן.

אבער די קינדער שטייען נאך אלץ אין די גאס. געט מען מער דירות פאר כלל ישראל? איך הער יעצט ענדיגט זיך דא א בילדינג דארטן לעבן בראשוב וויל מען איך ווייס פינף הונדערט פופציג צו זעקס הונדערט פופציג דאלער א סקווער פוט דאס טייטש א עוורידזש הויז האט זיבעצן אכצן הונדערט סקווער פוט דאס איז איבער א מיליאן דאלער שטעל דיר פאר אי מה בין בני לבן חמי אין מדינת ישראל האט היינט געזאגט דער הויפט פון האוזינג אז די נעקסטע יאר דארף ער האבן צוואנציג טויזענט דירות, און שטייט דא פארא דתיצא, און ער זאגט אזוי, פון דעם איז צוטיילט עס אין העלפט, העלפט איז פאר די באפעלקערונג, און די אנדערע העלפט איז אויך צוטיילט העלפט און העלפט, העלפט פאר די ארטאדאקסישע, און די אנדערע העלפט איז פאר די אראבער, וואו איז דא דתיצא, זארגט זיך איינער אז א אינגערמאן האט נישט קיין דירה? וואס זארגט זיך איינער אז די רענט זענען אזוי משוגע מען דארף ארבעטן טאג און נאכט פארן רענט? מיט וואס האט מען זיך אונז פארבעסערט? איך רעד שוין נישט פון זנות מיט דעם אלעם דעס מוז מען זיין בעסער ווייל ווען נישט גייט מען אין דזשעיל אבער ס'איז א דזשאוק וואס דא גייט פאר ס'איז ממש ס'איז מען מאכט לצנות פון כלל ישראל אונז וואלט מען נישט געקענט האבן אזאלעכע שיינע דירות קוקטס אן וואס ווערט געבויט איבעראל די האד מיט די ביליגסטע מענטשן קריגן דירות צוויי דריי בעדרומס מיט פארטשעס מיט אלעם, נישט אין ארץ ישראל, דא אין אמעריקע, און לאידך גיסא איז דער עולם אזוי צושאסן, ס'איז דא היינט איז דא אין צייטונג א מורא'דיגע ארטיקל, עס איז אין ר' אהרן'ס תלמוד תורה, און ס'איז דא איינער האט געהאט א ווידיאו, איך וויל פארשטיין וועלכעס קינד האט געקענט האבן אזא ווידיאו? ס'איז אנבעליוועבל! דער עולם איז שוין נישט אינאיינעם מער אזוי, מען לאכט שוין איינער פון צווייטן, ווייזט ער דארט ווי דער מלמד, מען לערנט גארנישט מיטן קינד, און דער מלמד, דער מלמד זאגט די ענסערס עי בי סי, ס'איז אנבעליוועבל, דער עולם, די רבנים מיט די אלע קהילה פירערס כאפן נישט, עטס האטס מער שונאים ווי גוטע פריינט? אין וואס האמיר זיך אונז פארראכטן, אין וועלכן עספעקט? סאו אונז פאררעכט מען זיך נישט, וואס עס וועט קומען עפעס א נס פון הימל פאר גארנישט? דער אייבערשטער מאכט נישט קיין ניסים פאר גארנישט. און יעצט לאמיר גיין נאך אביסל ווייטער. כ'האב ארויפגעלייגט אויף מיין בלאג היינט אינדערפרי וואס כ'האב באקומען פון איינעם וואס האט געכאפט פירסט הענד א ווידיאו ווי די אראבער שטייען ביי די גרעניץ אין ארץ ישראל און מ'שטעלט אפ א טראק, און נאך די גרעניץ ווען ער איז דורך געפארן איז באהאלטן אינעם טראק אין אלע זייטן און פון אונטן פלייש וואס מען ברענגט אריין אויף מדינת ישראל און דאס ווערט פארקויפט אין אלע כשר'ע געשעפטן ס'האט מיר איינער געזאגט כ'בין יעצט געווען אין ארץ ישראל האט מיר איינער געזאגט אזוי איך עס בהמה פלייש איך עס צוויי מאל א טאג בהמה פלייש איך בין א געזונטער מענטש איך האב נישט קיין קאלעסטעראל איך וויל דיר זאגן אז איך קען דיר זאגן אין וועלכן רעסטוראנט מען פארקויפט כשר'ס און וועלכן מען פארקויפט טרייפות. זאגט ער ס'דא אן אזאלכע ווי איך גיי אריין אין א רעסטוראנט און איך עס פלייש ס'איז פוטער ס'צעגייט אונטער די צונג און ס'דא אזאלכע וואס ס'איז גומי און איך קאי עס צען מינוט נאכדעם שפיי איך עס אויס פרעג איך אים איז וועלכעס איז די כשר און וועלכעס איז די טרייפענע זאגט ער דאס ווייס איך נישט. איך ווייס נאר איינס איז כשר איינס איז טרייף, איינס איז מסתם דאנקי פלייש און וועגן דעם איז עס הארט און די בהמה פלייש איז ווייעך, ס'האט מיר געזאגט א איד די וואך, און כ'וועל ענק זאגן נאך א זאך, ס'האט מיר געזאגט א איד די וואך, ער איז א רב אין א גרויסע שטאט ווי ס'וואוינען אידן מיט אראבער און עס איז דארטן דא פעלדער מיט אלעם. כ'וויל נישט זאגן דעם נאמען ווייל ער זאגט מיר מ'וועט אים הרג'ענען, זאגט ער מיר דער וועטערנעריען דאקטער האט עהם אליין געזאגט, ער איז א איד א ישראלי. די אראבערס נעמען. אלע געפייגערטע בהמות פון פעלד, זאגט ער, דאנקיס, ער האט אויסגערעכנט אלעס וואס זיי נעמען, און זיי מאלן עס אריין, מ'קויפט אין ארץ ישראל העמבערגער, שניצל, דאס איז געמאלן פון אלע מינע פליישן, פון הערשן, פון אקסן, פון וואס דו ווילסט, און אפילו פון דאנקיס, פרעגט ער אלץ רב דעם וועטערנעריען פארוואס שטעלסטו דאס נישט אפ? זאגט ער ביסט משוגע? דו ווייסט וואסערע מאפיא דאס איז? זיי נעמען מיך און זיי קוילען מיך אפ און זיי מאלן מיך אויך אריין אין די מאל מאשין, זיי האבן נישט קיין שום פראבלעם. איז במילא האט ער מיר געזאגט, ס'איז אזוי ווייט היינט צו האבן א שטיקל כשר פלייש, אזוי ווייט ווי פון דא ביז די לבנה. איז געקומען טובי' חטא זונטאג מאנטאג און ער האט צוויי פראבלעמען, אין גאנץ ארץ ישראל איז דא צוויי ערנסטע פראבלעמען. איין ערנסטער פראבלעם איז אז מען דארף מציל זיין משמד און יעדער זאל געבן דרײַ הונדערט און זעכציק דאלער און מען זאל נישט נעמען בחורים אין מיליטער, יעצט איך האב געוואלט וויסן, מען געבט, איך געב דיר די דרײַ הונדערט און זעכציק דאלער, וואס גייסטו טון מיט דעם? גייסט דאך עס אוועק לייגן אין טאש פאר אפאר עסקנים און פון דעם וועט עטס לעבן ביז עטס וועטס טרעפן נאך א זאך אויף וואס צו שנארן געלט. מ'האט אמאל געפרעגט בן גוריון, ער נעמט אזוינפיל טעקס אויף דעם און אויף דעם, פרעגט ער וואס וועט זיין ווען ס'וועט אויסלויפן די נאמען פון די אלע טעקסעס, האט ער געזאגט דעמאלטס וועל איך מאכן אזא זאך וואס דאס הייסט מס מותרות, מותרות, אונטער דעם איז דא אן עירקאנדישענער אונטער דעם איז דא וואס דו ווילסט הערן און געדענקן גייט אונטער מס מותרות, אפשר אלעס קענסטו בילן אויף דעם, א קאר קאסט. פערציג פופציג טויזענט דאלער קאסט ער פערציג פופציג טויזענט דאלער מס מותרות אזוי ארבעט עס אין ארץ ישראל איז בקיצור ווי וועסטו אנקומען מען האלט אין איין נעמען נאך א מוסד מען האלט אין איין פארקויפן נאך א בלאף און נאך א בלאף און נאך א בלאף און מען דארף האבן געלט פאר דעם און פאר יענעם שוין איינער איז געגאנגען האט שוין געגעבן די דרײַ הונדערט און זעכציק דאלער ווי גייט מען יעצט וואס געשעט יעצט נאך די דרײַ הונדערט און זעכציק דאלער וויאזוי גייט מען פאר דרײַ הונדערט און זעכציק דאלער פייטן. כ'פארשטיי נישט, וואס גייט מען טון מיט די דרײַ הונדערט און זעכציק דאלער? מען גייט אריין צו די פאליס און מען גייט זאגן אז מען נעמט נישט מער בחורים אין מיליטער און זיי וועלן ענק פאלגן? די חזון-איש האט עס דורכגעמאכט מיט בן גוריון און און ס'האט געדויערט כח מיט מח מיט אלעם. פאר דרײַ הונדערט און זעכציק דאלער גייט ער אפשטעלן דעם גיוס?

און נאכדעם איז דא די מעמד אדער הצלה משמד אז מיט געבן דרײַ הונדערט און זעכציק דאלער וועט מען קענען ווי מען זאגט ערלעדיגן די גיוס, וואס קענסטו ערלעדיגן פאר דרײַ הונדערט און זעכציק דאלער? און וואס הייסט הצלה משמד? און וואס איז מיט די כשר'ע פלייש? מען ברענגט אריין פלייש יעדער געניסט פון די פלייש, כ'האב דירעקט ארויף געלייגט א שיינע ווידיאו וואס איינער האט עס געכאפט פירסט הענד, און מען זעהט ווי ס'איז באהאלטן אין די טראקס, און איר מיינט אז די גוים ווייסן נישט? די וואס זיי שטייען ביי די גבול ווייסן אויכעט. נאר אדער באקומען זיי געלט אדער האבן זיי אויך מורא. דאס איז א מאפיא ביזנעס. דאס איז די גרעסטע מאפיא ביזנעס וואס איז דא. פלייש. קודם ווייל יעדער דארף עס האבן און צווייטנס ווייל כשר פלייש קאסט זיבן מאל מער וויפיל טרייפע פלייש. ר' היינימאן האט אייביג געזאגט איך וויל א כשר זאל קאסטן וויפיל טרייפע ס'זאל נישט זיין קיין רייץ. קען ער עס באווייזן? א נעכטיגן טאג מ'וועט אים אויך הרג'ענען. און דאס איז וואס דא גייט פאר די גאנצע צייט. מען עסט טרייפות, מען עסט נבילות וטרייפות און דער אייבערשטער זאגט דעמאלטס זענט אונז ווי נבוכדנצר וחבריו און פארטיג. יעצט ווען ס'קומט צו סעקשועל אביוז איז דען דא איינער וואס ס'טרייט צו העלפן? מען העלפט, מען טוט, יא מ'האט געמ כ'האב געמאכט ארגענעזעישאנס ברוך השם, אדער א בחור האט נאך היינט נישט ווי צו גיין צו קאמפלעינען צו איינעם. ס'דא א בחור קאלט אריין אויף מיין האטליין איך זאל שוין ארויפלייגן נאך מיטוואך, בקיצור איך קען נישט דעם בחור איך גיי אים נישט צוריקקאלן אבער ער זעט אויס צו זיין זייער דעספערעט, איך האלט אז אז ער איז אזוי דעספערעט דארף ער האבן צו וועם צו רעדן, אין יעדע ישיבה דארף זיין ווער מען זאל ווי מען זאל קענען גיין רעדן צו איינעם, איך הער זאגן אז אליק האט אריין גענומען מענטשן זאלן העלפן בחורים פאר געלט, יונגעלייט ס'איז זייער א גוטע זאך, נאר בחורים קאמפלעינען אז ס'איז נישט דא קיין קאנטראל. זיי זענען שוין א חלק פון די ישיבה, און זיי טשיטן אויף די צייט וויפיל זיי לערנען מיטן בחור, ס'ווערט צוגעפאקט די בית מדרש און מ'קען נישט לערנען, און ס'איז אן ערנסטע פראבלעם. לאידך גיסא האט מיר איינער געזאגט אז אין וויזשניץ האט מען געמאכט די זעלבע אז מ'האט געמאכט עקסטערע זעקס זיבן צימערן אז מ'זאל לערנען פרייוועט מיט בחורים, און ס'ארבעט זיך מורא'דיג גוט אויס ווייל זיי האבן אריינגעלייגט א ווידיאו קעמערע פלאס זיי האבן אריינגעלייגט א גרויסע גלאזענע טיר וואס דו קענסט זען אלעס וואס דארט גייט פאר. אבער ווען ס'געשעהט שוין דער אומגליק אז איינער טאטשט יענעם דארף ער יענעם אריינשטופן אין מקווה, דעטס די אנלי וועי דעט איטס גאנא ווארק, יעצט איך וויל ענק זאגן נאך א זאך, מענין לענין באותו ענין, ס'איז דא איינער פון די מנהלים, כ'האב נישט פונקטליך נאך די אלע נעמען, איך ווייס ער הייסט טייטלבוים און ער איז א מנהל אויף אכט קלאסן, איז זעהר אן ערנסטער מענטש ווי איך פארשטיי, ס'איז דא איינער א בחור אן עלטערע בחור וואס ער פאטשקעט קינדער און זיי ווייסן דאס, נאר פארוואס זיי קענען אים גארנישט טון ווייס איך נישט, בקיצור. איינמאל האט ער געזעהן ס'איז געקומען צו אים איינער און ער האט זיך באקלאגט אויף אים, זאלסט וויסן ער פאטשקעט מיך. ער איז צוגעגאנגען און האט יענעם פארגעהאלטן דו האסט נישט וואס צו זוכן מיט די קלענערע בחורים, ער לערנט בכלל נישט דארטן, ווייסט מען קען פאטשקענען אפילו נישט אזוי. איינמאל איז ער געגאנגען אין די גאס האט ער געזעהן ווי דער בחור, די עלטערע בחור ווארט אפ א בחור און ער האט צוגעהאנט מיט אים גערעדט און ער האט באמערקט ווי ער רעדט מיט אים, איז ער צוגעגאנגען צו דעם בחור און ער האט אים געזאגט דו שייגעץ איך וועל דיך נאכאמאל דא טרעפן וועל איך דיך איינזעצן. און ער האט אויסגעקלאפט ביי זיך אין די ישיבה צו אין תלמוד תורה, איך ווייס די ישיבה קטנה, ביי אלע קלאסן, דער און דער בחור איז א שייגעץ, א מנוול, א חזיר, קיינער זאל נישט האבן מיט אים צוטון, דאס איז דאך א מורא'דיגע זאך, דאס איז באלד אזוי גוט ווי אים איינזעצן אין דזשעיל, ווייל יעצט האט שוין יעדער מורא צו האבן מיט אים צוטון, ס'איז נישט אזוי גוט, אין דזשעיל קומט זיך אים עניוועי, אבער. ס'איז א מורא'דיגע זאך אז מ'האט זיך גענומען אין די הענט אריין. יעצט פרעג איך, ס'איז זייער א שיינע זאך, די מעשה איז זייער גוט, ס'קלאפט זייער גוט, ס'איז אלעס א מחיה, דער טייטלבוים טוט שוין אין דעם, איטס ביוטיפול. אבער איך וויל דיך פרעגן, ווען דער טייטלבוים האט נישט קיין קאמפלעינט פון איינעם, אדער ער וואלט נישט געזען ווי יענער בחור דרייט זיך דארט און ער האט שוין געוואוסט אז יענער איז פויזן, וואלט דאך עס געדוירט יארן ביז מען וואלט עס אפגעשטעלט, פארוואס זאל נישט זיין א עמטליכע פלאץ ווי מען קען אריינגיין, ס'מעג זיין קיינער זאל נישט וויסן אפילו ווער אויך נישט, ער זאל נישט מורא האבן מ'וועט אים נאכדעם רודפ'ן, מען מוז האבן א פלאץ ווי א מענטש זאל קענען אריינגיין, פונקט ווי איינער האט א הארץ אטאק האט ער הצלה וואו צו קאלן, צו פונקט ווי איינער שטארבט האט ער חסד של אמת וואו צו קאלן, דארף מען האבן א. אין יעדן מוסד א מענטש וואס זאל זיצן דארטן באופן קביע מען זאל קענען זאגן ליסן איך קען נישט זיין רואיג ווייל ס'איז דא דא איינער וואס ס'לויפט נאך און גראדע הער איך אז דער זעלבער וואס ס'לויפט נאך דער מנהל האט שוין געוואוסט פון אים און אין בית מדרש האט ער אויכעט געזאגט פארן עולם וואטשט'ס פאר אים דעטס די וועי טו דו איט יו העוו טו בי ווערי קערפול. דער חזר טאר זיך נישט דרייען צווישן קינדער, איז ברוך השם אז מען האלט שוין דא אז מען רעדט שוין דערפון, ברוך השם אז מען האלט שוין דא אז ס'איז געווארן א מאוומענט. נאכדעם האט מיר איינער פארציילט אז ער האט א חבר, ס'האט מיר דערציילט איינער, דאס הייסט נישט ער אליינס, מען האט עס מיר פארציילט און כ'האב עס וועריפייד ס'איז אמת, ער האט א חבר, ער האט זייער פלייסיג געלערנט, ער איז אלט זעכצן יאר, ער האט אנגעהויבן נישט צו קומען באצייטנס און ס'האט נישט געטויגט מיט אים. האט ער געזאגט פאר דעם חבר, איך וויל דיך פרעגן עפעס, עפעס גייט מיט דיר פאר, זאג מיר די אמת, דו פאלסט ממדריגה למדריגה. האט ער אים געזאגט, יא, זאלסט וויסן, דער און דער חזר גאט א האלד אוו מי. פרעגט ער ווען? זאגט ער, מוצאי שבת ווען מ'האט זאליקא'ן באגלייט אהיים נאכן יום טוב, האט ער אים אזוי אריינגעלורט דארטן עפעס צווישן צוויי הייזער ערגעץ, ס'איז נישט אינטערעסאנט וואו, די מעשה איז א מעשה, איינער האט מיט אים געטוהן וואס מען טאר נישט, ער האט אים פארציילט גרעפיקלי וואס ער האט געטוהן, ס'איז אנבעליוועבל, מען קען דאס טוהן היינט אינמיטן די גאס, ס'איז שוין נישט קיין שאנדע, מ'ווייסט אז צוויי זכרים מעגן חתונה האבן מעגן זיי זיך שוין גיין האלב נאקעט אין די גאס אויך, און דער בחור איז געווארן אראפ אינגאנצן פון דרך, איז ער געגאנגען, דער חבר פאר וועם ער האט עס פארציילט, און האט אים געזאגט ליסן איך מוז דיר טרייען צו באקומען העלפ, איך גיי גראד צי צו די מנהל ווייל דאס וועט נישט אנהאלטן לאנג אזוי, ער איז געגאנגען צום מנהל. און ער האט געזאגט פארן מנהל זאלסט וויסן דא איז דא א וויקטעם און קודם כל דארף ער אליין העלפ און ער קען ווערן א פעדעפייל צו כאפן אנדערע און דער מנהל האט אים מוראדיג באדאנקט דער מנהל האט אים געזאגט איך דאנק דיר און ער האט אהער גענומען דעם בחור און ער טוט מיט אים וואס ער דארף סופאוזינגלי און ער איז געוואויר געווארן ווער דער חזיר איז און ער האט יענעם מפרסם געווען ברבים. ס'איז אן אנדערע מעשה. איטס גאנע העוו טו סטאפ. ס'איז געווען איין מונקאטשער שטינקאטשער שייגעץ, א חזר א מנוול, ער האט געהארוועסט און ער האט געהויזט אלע חזירים מיט מנוולים, און איך פארשטיי עס נישט פארוואס, ווייל אונז האמיר נישט קיין היסטערי אז ער זאל זיין א מנוול, סאו וואס האט ער געהאט ער זאל הויזן ברוך מותך מיט די אלע חזירים מיט די אלע מנוולים? וואס האט אים דאס אויסגעפעלט? ס'האט מיר דערציילט יעצט איינער אויכעט, ער זאגט מיר מיין זון האט געלערנט אין מונקאטש, ס'איז געווען דארטן א שטיקל מנהל צו א משגיח צו וואטעווער, זאגט ער זיין זון איז אזוי אפגעפארן פון אידישקייט ער גלייבט נישט אין איין ווארט פון די אני מאמינ'ס חלילה, און עס איז זעהר א געהויבענע משפחה, א משפחה מיוחסת בישראל. יעצט מארגן די טווענטי סעווענט, אקטאבער די טווענטי סעווענט, דאס איז דינסטאג, גייט זיין נאכאמאל א הירינג פון דזשערי בראונער, דזשערי בראונער מעג זיך דרייען ביי אונז אין די גאס? דאס איז א יושר? א חזר א מניוול מען כאפט אים און ער הערט נישט אויף. דעם געוועזענעם פרייטאג איז געווען אן אפיעל וואס וועבערמאן טוט אפיעלן און זיי האבן אראפגעלייגט ביידע לויערס האבן אראפגעלייגט זייער טענה אין אין די קאורט אף אפיעלס דארף ענטפערן אויף דעם. יעצט איך וויל פארשטיין א זאך, וועבערמאן מעג זיך דרייען ביי אונז? אונז האמער דען נישט גענוג און גענוג פרויען וואס ער האט נעבעך אנגעדרייט? אונז האמער נישט א פרוי וואס איז געווארן שוואנגער פון אים און מ'האט געמאכט אן אבארשען אין אינדיע? דאס איז אלעס נישט אמת? ס'האט זיך איינער אראפגעזעצט מברר זיין צו דאס איז אמת צו נישט? אים דארף מען העלפן? אונז ברויכ'מיר אים זייער וויכטיג האבן דא ביי אונז. מורא'דיג וויכטיג ווען אונז דארף מיר אים האבן אין א אידישע קאמיוניטי ווי מען ערציהט קינדער לשם ולתורתו קדושים תהיו און אזוי ווייטער, וואס פאר א שאנדע איז דאס, פארוואס ווייל ער איז א שיינער איד דא? ווייל ער הייסט וועבערמאן? אנבעליוועבל. יעצט איז דא איינער ענדרו גודמאן פון פלעטבוש, מען האט אים געגעבן א סוויטהארט דיעל פון אנדערטהאלב יאר אבער אזוי ווערט יענעם געטראגן אינטערסטעיט האט אים די פעדערל יעצט, פראסיקיוטעד און געקענט באקומען דרייסיג פערציג יאר, מען האט אים געגעבן א ברעיק אז ער האט באקומען נאר צען יאר, אונז ברויך מיר די אלע חזירים אין שטאט, קענסטו נישט האלטן די הענט ביי דיר, גיי אין תפיסה. יעצט ווער געט פאר די אלע מענטשן פיינענס זאלן קענען ווייטער טון די אלע שייגעץ שטיק? אונז, ס'קומט פון אונז. כ'האב מסביר געווען אין ארץ ישראל אויפן טעלעוויזשן, כ'האב גערעדט אין די אלע אנדערע פלעצער, אין די יוטובס האב איך מסביר געווען, אידן זענען אין אמעריקע די קלענסטע פראצענט, אונז זעמער נישטאמאל איין פראצענט, אפשר איין פראצענט פון די באפעלקערונג פון אמעריקע. למעשה, אונז הייסט מען נישט די רייכסטע מענטשן אין די וועלט, פארקערט, אין מאנרא די גרעסטע וועלפעיר רעסיפיענטס איז דארט, און אזוי אויך אין יעדע אידישע שטאט, נאר מ'דערקענט עס נישט אזוי ווייט ווייל ס'איז אויסגעמישט מיט גוים. פון ווי קומען די געלטער פאר די פעדאפיילס? פון ווי קומען די מיליאנען? האב איך יעדן איינעם געזאגט, ס'איז זייער פשוט, ס'קומט פון דעם וואס מ'נעמט געלט פאר שוואכע קינדער מיט אלע אנדערע מיני ענינים, און דאס געלט געט דער ראש ישיבה צוריק פינף אדער צען פראצענט ווען ס'מאכט זיך אזא אומגליק, סאו איז בעיסיקלי ער גנב'ט צו די קינדער'ס געלט אזוי ווי דער סקווערער געזעסן געגנב'ט מיליאנען זיך געטראגן אויף די שווייץ, און נאכדעם אז מ'דארף ראטעווען דארטן דעם שפיצער, איז ער דא צוריק צו געבן אפאר דאלער. און נאכדעם ווינדערט מען זיך פארוואס מען שיסט יעדן טאג פאליס. עטס ווייסט פארוואס? ווייל אז ראביי גלאק האט געקענט די גאנצע אידישע קאמיוניטי אין דער ערד לייגן. און איינער האט אמאל געהאט א טאכטער וואס מען האט איר גערעיפט, איז אריינגעקומען סיקסטי סיקס פריסינק און ער האט געזוכט די פיקטשערס, ווייל זיי האבן אזאלכע פיקטשערס פון וועם מען זוכט, האט אים יענער געזאגט דעם פיקטשער וואס דו זוכסט האט מען שוין אוועקגעטראגן צוויי טאג צוריק. פרעגט ער ווער? האט ער געזאגט פרייליך, בעריש פרייליך. נאכדעם ווינדערן זיך די פאליס פארוואס מען הרג'ט פון זיי, איך וויל דיר עפעס זאגן, מען הרג'ט פון זיי ווייל דער עולם האט נישט קיין טראסט אין זיי, זיי זענען זענען א גרויסע מאפיא וואס זיי רופן זיך פאליס און דו קענסט דיך נישט שלאגן מיט זיי, גלאק, פרייליך, די אלע חברה שמות הנרדפים באהאלטן אלע סעקשועל אביוז און די מענטשן זאלן זיצן איינגעלייגט, סאו דאס קומט פון ווייטאג, יעצט נישט וואס איך דזשאסטעפיי עס, איך האלט אז מען טאר דאס נישט טון, די פאליס איז דיר זיכער נישט שולדיג גארנישט, און וואס איז שולדיג דארטן דער מענטש וואס ער דרייט זיך אין די גאס און היז לייף איז אן די ליין ווייל די פריסינקט דארטן אין סיקסטי סיקס צי ניינטי זענען קאראפטעד, מען טאר זיי נישט שיסן, איך זאג נאר, איך הייב אן צו פילן דעם עולם'ס ווייטאג, איך זעה וואס דאס מיינט, קומט אזא שניצלער גיסט מיך אן מיט בליטש און וואקט אוועק, פארוואס? ווייל טאמפסאן אדער וואוטס האט ער דאך נישט באקומען, מוז זיין מסתמא אז ער קריגט היינט געלט פון זיי, פון סאטמאר. איז א דזשאוק די גאנצע זאך, און ווילאנג דער גוי וועט נישט זעהן אז די גאווערמענט הייבט אן צו פאררעכטן זייער קאראפשען, דעמאלטס וועט דא אויך נישט זיין ארדענונג. איר מיינט אז עס קען מען נישט אויסזעהן אזוי ווי מדינת ישראל ביז אפאר יאר? די זעלבע זאך גייט דא געשעהן, מען וועט אנהייבן צו באפאלן מענטשן מיט שיסן, און וועסט נישט קענען גארנישט טוהן. ס'איז נאר אזוי לאנג קאנטראלעבל ווי לאנג דער עולם פילט אז ס'איז דא א גאווערמענט וואס ס'טוט פאר די אינטערעסט פונעם עולם, באט איינמאל זיי פארלירן דאס, העי, נאבאדי ריעלי קעירס ענימאר. און יעצט וויל איך אביסל רעדן וועגן מקווה'ס, איצט ווייס איך, בין געפארן אויף ארץ ישראל, כ'האב דארט איבערגעקערט די גאנצע שטאט, ס'איז געווען ראובאט קאלס פאר די גאנצע שטאט יעדער זאל וויסן די מקווה'ס זענען נישט אינדערארדענונג, כ'בין ארומגעפארן, כ'האלט אין איין פאררעכטן מקווה'ס, כ'דארף יעצט. צוריקפארן ווייל איך בוי יעצט א ריזיגע מקווה פאר ספרדישע אידן וואס זענען אנטלאפן פון פראנקרייך, און כ'וועל יעדעס מאל נעמען נאך אפאר מקוואות יעדעס מאל ווען איך בין דארט, יעצט בין איך געווען, איך בין דארטן געווען זיבן וואכן, האב איך געהאט, כ'האב געהאט א קיימא לן פון עלף מקוואות, אויסער דעם האב איך געזאגט א שיעור פון דריי אהאלב שעה נאך דריי אהאלב שעה דאנערשטאג און זונטאג, און ס'איז אלעס דא אויף אלע. די בלאגס אויף די ווידיאוס איז שוין ארויף געלייגט, מען זעט מיט פיקטשערס איך מאל איך בין מסביר יעדע זאך, איך האב געהאט א בלעק בארד דארטן, ס'איז געווען זייער פיין, יעצט וויל איך ענק מסביר זיין, די מקווה'ס זענען מורא'דיג נעגלעקטעד, איך ווייס למשל איך האב מיך מוסר נפש געווען אין אומאן צו בויען א מקווה פאר די אידן וואס זיי קומען דארט, האב איך געזאגט איך בוי נאר אז מען מאכט איינס א פרויען מקווה, האט מען געמאכט איינס פאר א פרויען מקווה, למעשה די. גאנצע פירעכץ פון אומאן איז דא אפאר משוגעים וואס זיי פירן. ר' נחמן האט געזאגט קיינער זאל נישט זיין רבי ער בלייבט רבי ביז משיח קומט אבער ער האט איבערגעלאזט אזאלעכע בהמות און שקצים מיט רשעים אז ס'איז נאך ארגער ווי ווען ער לאזט ווען איבער א רבי. עס איז געווען א איד ר' מעכל דארפמאן אן אלטער איד פון איבער ניינציג יאר ווען מ'האט אנגעהויבן צו בויען האסט ניט געקענט טוהן וואס דו האסט געוואלט ער האט געהאט א קראנקע פרוי. און ס'האבן זיך צו אים צוגעטשעפעט אמעריקאנער מיט אפאר, ס'איז דא איינער פון אפריקע איז ער געקומען, כ'ווייס נישט צו ער איז א איד צו א גוי, כ'קען נישט, כ'קען נישט זיין היסטערי, כ'ווייס נאר אזויפיל ער הייסט נחום סאלאץ, אזא מין לאו לייף, כ'האב נאך אין מיין לעבן נישט געזעהן אזא לאו לייף, שטעל דיר פאר ער נעמט מיך צו מאכן די מקווה און איך נעם נישט קיין געלט ביי אים, און נאכדעם הייבט ער מיר אן צו זאגן אנפאנג ווינטער אז יעצט גייט מען גיסן די מקווה, זאג איך אים נאו וועי די מקווה גייט מען נישט גיסן אנפאנג ווינטער ווייל ס'וועט קראכן, לויפט ער צו ר' מעכל'י כ'פאלג אים נישט, ווער ביסטו? ביסט די סך הכל אן אפריקאנער, מען דארף וויסן בכלל צו די ביסט מזרע ישראל, איך ווייס נישט ווער ער איז אינגאנצן, און בקיצור, און נאכדעם איז דא נאך איינער געווען ער הייסט נתן מיימון, דער גרעסטער אפיקורס רופט זיך נתן מיימון, ער איז געווען אן אמעריקאנער, זיין שווער איז געווען דער ראזענפעלד א גרויסער ברסלב'ער, און נאכדעם געווען א דריטער דניאל דיין, די האבן מאניפולירט דעם גאנצן ר' מעכל, געמאכט פון אים פירורים אין די וואכן. און זיי האבן אים איינגעטיילט וואס צו טון, האב איך געזאגט פאר מעכל, טייערער, מיר קענסטו נישט איינטיילן, איך טו וואס איך פארשטיי. דער סוף איז געווען ווען זיי האבן שוין געזען אז די מקוה איז געווען אכציג אדער ניינציג פראצענט פערטיג, האבן זיי גענומען, ס'איז דא איינער, און איך גיי אים זאגן ביים נאמען, איר ווייסט, ס'איז געווען א גרויסער רב אין ירושלים, איך וויל נישט זאגן זיין נאמען ביי די עדה החרדית, ער איז געווען אזא שטריק ווען ער איז געווען א יונגל און א בחור, אין זיין טאטנ'ס שול איז געווען אויפגעשריבן זיין נאמען אויף אלע טישן. נישט געלערנט גארנישט, געווען אבער זייער א קלוגער, און ער האט געפירט נאכדעם דעם טויעס אין ארץ ישראל, און ער האט געהאט א גאנצן קרעמל, סוף האבן זיי געזאגט מען מוז אים ארייננעמען אין די עדה, און מען האט אים געמוזט מאכן א רב דארטן, בקיצור, ווייל אויב נישט מאכן זיי זיך אן אייגענע עדה, די גאנצע עדה איז צוזאמגעשטעלט פון פסולת גורן ויקב. אונזער הייליגער רבי דער סאטמארער רב האט נישט געקענט ווערן א רב אין די עדה ווייל זיי האבן געוואוסט אז דער איד וועט קומען דארטן מטהר זיין פון דן ביז באר שבע אזוי דער מונקאטשער רב געשריבן מען זאל אים נעמען צו זיין א רב זיי האבן געוואוסט דאס טויג זיי נישט ווען זיי האבן געזוכט צו זיין נעמען יעצט א רב האבן זיי געזוכט אזוי אדער משה טוביה חוטא זונטאג מאנטאג אדער האבן זיי געזוכט דעם סאטמארער דיין פון ווילימסבורג ביידע זענען ווייסטו קענסט אנטון אפאר הערנער און וועסט נישט דערקענען א חילוק צווישן זיי און צווישן א פערד. און דאס האבן זיי געזוכט, זיי האבן נישט געוואלט אז מען זאל זיי די געבעלע מיט די פופציג צענט וואס מען באקומט פאר יעדן פונט וואס מען ברענגט טרייפע פלייש, זיי האבן נישט געוואלט דאס, זיי ווייסן וואס זיי ווילן. עכ"פ האבן זיי געמאכט א גאנצע זאך, מען האט געמאכט אים שלמה'ן א רב, מען האט געטון, מען האט געמאכט, עניוועי, איז דא איינער וואס גייט צו מסמידים. ער הייסט מאיר סאראטה. מען האט אים נישט געוואלט ארייננעמען אין די עדה, דעמאלטס האט. דעמאלטס איז געווען ר' משה אריה פריינד איז געווען דער דער רב אין ירושלים פון די עדה, ער האט אים בשום אופן נישט געוואלט ארייננעמען, מען האט אבער געלייגט דרוק ווייל ער איז מסמידים און מסמידים איז א גרויסע קהילה האבן זיי געזאגט זאל מען זיך מאכן אן אייגענע עדה, קיצור ווער ס'האט געהאט א דרוק אים האט מען אריינגעשטעלט אין די עדה, צו ער קען צו ער קען נישט גראדע ער קען אסאך לערנען מאיר סאראטה, ער איז אזא קל שבקלים כ'האב אייך שוין פארציילט, מען איז געזעסן חדשים אין אומאן, און געגעבן א הכשר אויפן האטעל דארטן אז ס'האט אויסגעפעלט צו די פארטיי, צו ברסלב, איינמאל האב איך געדארפט האבן דזשעם האב איך געהייסן דעם גוי ער זאל מיר ברענגען אביסל דזשעם, כ'האב געמיינט ער וועט ברענגן פון פרידזשידער, ס'איז געווען טרוקענע בלינץ, ער זאל מיר ברענגן פון פרידזשידער, ער איז ארויס אויף די גאס ער האט געקויפט, ער האט מיר פונקט אזוי געקענט ברענגען פלייש אויכעט, און ער האט זיכער געברענגט. ס'איז יענער חורבן געווען. כ'האב איבערגעקערט די עדה, כ'האב זיי געזאגט וואס גייט פאר, דארטן גייטס, זאל מען אראפנעמען דעם הכשר, ער האט זיך אויסגעפיפן, סוף האט מען אים אריינגענומען ווייל מ'האט אים געמוזט ארייננעמען. ס'איז דא די מסמידים, זייער א שוואכע קהילה געווען אלע יארן, און זיי האבן זיך צוגעשטעלט אז זיי זענען סעקאנד קלעס, און ער איז זייער דיין, און ער האט איינעם וואס ער הייסט מינצבערג, דער מינצבערג זיין זיידע איז געווען ר' דוד מינצבערג וואס האט מתיר געווען אסאך זאכן וואס רבנים זענען ארויס קעגן אים. און נאך וועגן רבי שמואל מינצבערג דאס איז געווען זיין טאטע, דער רבי שמואל מינצבערג איז געווען זייער א פיינער מענטש, אבער ער איז נישט געווען קיין אויפטוער, ער האט נישט געקענט יעדן מחבר און רמ"א אין הלכות מקוואות, ער איז געווען א טוער, ער האט געוואוסט וואס מען דארף טון, ער האט געארבעט אין מקוואות, און נאכדעם איז געווען ווי יעצט איז יודא לייב מינצבערג, דער קען אינגאנצן גארנישט און אויף אזויפיל פאליטיק האט אים אריינגעשטעלט. בקיצור ער ארבעט ביי די רבנות, איז דא שקר שלימזל האבן זיך צאמגענומען, מינצבערג מיט סרוטה, און זיי געבן הכשרים איבעראל אויף מקווה'ס, יעצט זיי האבן א הכשר געגעבן אויף די מקווה אין אומאן וואס איך האב געבויט א לאנגע צייט, און זיי האבן נישט געווארט איך זאל עס קומען מאכן גראד די צינורות, ס'איז אלץ קלייניקייטן שוין געווען ווייל רוב איז שוין געווען געבויעט. נאר דא איז געווען די צוויי דער נתן מיימון מיט נחום סאלאטש און זיי האבן געוואלט מאכן זיכער אז זיי ווערן פון מיר פטור, כ'מיין איך נעם דאך נישט ביי דיר קיין געלט איך בין זייער מער ווי צופרידן אוועקצוואקן אבער מאך עס כאטש כשר. איז אינטערעסאנט ערב יום כיפור האב איך געטראפן אין צפת דעם סאלאטש האט זיך געדרייט איך בין אוועקגעגאנגען מרחיקין את הנבילה מן העיר ד' אמות כ'האב אים שוין אפאר מאל געזאגט ווען נישט ער וואלט געווען א כשר'ע מקווה אין אומאן. און אינטערעסאנט, דעם דניאל דייאני, ער וואוינט אין צפת, אים האב איך אויך דארט געטראפן, איך האב אויך אמאל געזאגט דעם פסוק, ער איז אויף חצות, ער איז ברסלב שמעסלב, ער האט גורם געווען עס זאל נישט זיין קיין כשר'ע מקווה, יעצט פון וואנט ווייס איך אז עס איז נישט קיין כשר'ע מקווה, ווייל איך האב דאך געמאכט די תעלה, די עיקר ווי עס קומט אריין די וואסער, ס'גייט בכלל נישט דארט אריין, וואס איך האלט זיי האבן געטון איז, איך האב עס שוין געזאגט אסאך מאל, איך האלט די מקווה איז א פסול'ע מקווה, ס'וואוינען היינט העכער זיבעציג משפחות אין אומאן און מ'נוצט עס, וואס זיי האבן געטון איז אזוי. ס'איז געווען איין יאר האב איך אריין געלייגט פון א קוואל מען האט געלייגט מען האט געבלאזן לופט און עס האט זיך אנגעפילט די מקווה ס'איז א אן ארטיזשיען וועל. דאס איז גוט פאר מענער און ס'איז אויך גוט פאר פרויען אבער נאר וואס דאס וואלט גוט געווען ווען דאס וואסער וואלט געבליבן דארטן אבער אזוי ווי פארן ווינטער ווען מען פארט אוועק ליידיגט מען אויס דאס וואסער. און אויף ווינטער אז מען נעמט נישט ארויס די וואסער קראכט עס. עס קומט אויס אז ס'איז געווען אנגעפילט מיט שטאט וואסער, נישט מיט די ארטיזשיען וועל. למעשה, צום צווייטן יאר האבן זיי מיך שוין נישט גענומען, און זיי האבן געהאט א מורא'דיגן דורכפאל אז די גויים האבן פארשטאפט די ארטיזשיען וועל. קודם זענען זיי געקומען, ס'איז נישט זויבער די וואסער, און ר' מעכל האט געפרעגט פאר וויפיל געלט וועט עס יא זיין זויבער, האט ער געזאגט פאר פיר טויזנט דאלער, בקיצור זיי האבן געגעבן א פערמיט, צווייטן יאר האבן זיי נישט געוואלט געבן א פערמיט, ווייל מ'רעדט דא פון צענדליגע טויזנטער ליטער וואסער. קאסט אסאך געלט און זיי האבן נישט געוואלט אז זיי זאלן דאס פארלירן האבן זיי געברענגט טרייפענע צינורות טייטש מיט שיבן מיט אלעם ביז צום בית מדרש און זיי האבן געהייסן אז מען מוז באצאלן אויף יעדן ליטער וואסער ני האט מען דאך נישט געוואלט און די גוים זענען דאך אויך נישט קיין בהמות זענען זיי געקומען איינמאל ווען קיינער איז נישט דארט געווען און זיי האבן אנגעפילט דעם גאנצן ארטיזשיען וועל מיט שטיינער עס איז נישט ארויסגעקומען קיין וואסער מער. מען האט נישט געקענט אראפגיין מער, און איך בין דאך שוין נישט געווען אינוואלווד, האט קיינער נישט געוואוסט וואס צו טון, האבן זיי עס אנגעפילט דעמאלטס מיט שטאטישע וואסער, איך האלט קלאר אזוי, ווייל כ'האב געזען דעם אוצר ווי ס'האט געדארפט אריינגיין די וואסער, און נישט געווען קיין טראפ וואסער, ס'איז נישט מעגליך ס'זאל צוקומען אן דעם ס'זאל דורכגיין אדער דורכן אוצר אדער כ'האב געמאכט א שינוס, און דער צינור איז אינגאנצן נישט דארט געווען, איז וואס האבן זיי געטון? זיי האבן עס אנגעפילט שאובין אדער מיט המשכה אדער אן המשכה, דארט איז דא ריזיגע אוצרות, איך האב געמאכט בורות ריזיגע, אלעס איז ריזיג, מען דארף דאס אויסטרוקענען און איבערמאכן, עס דארף דויערן כאטש א פאר חדשים מען זאל זיצן דארט ווען מען פילט עס אן מיט וואסער, קיינער איז דארט נישט געזעסן, פלוצלינג די מקווה איז כשר, אויף ראש השנה האט מען עס גענוצט, און אזוי איז שוין דורך אפאר יאר, און. מען נוצט עס, און יעצט הער איך איז דא זעכציג זיבעציג פרויען וואס זיי נוצן די מקווה, איך זאג קלאר אז דאס אלעס איז א פסול'ע מקווה, ס'האט נישט קיין טראפ געהעריג כשר וואסער, אפשר האט עס שאובין בהמשכה, ווייל איך האב דאך געזען וויאזוי זיי האבן געמאכט דעם פייפ אויך פאלש, זיי האבן נישט געכאפט ווי איך האב געמאכט דעם פייפ אז ס'זאל זיין א סילון א ישר, האבן זיי עס אויך געמאכט פאלש, און דעם דאך וואס זיי האבן געבויט איז אויך נישט געווען אויסגעהאלטן, זיי האבן עס געמאכט אזוי שטיל, זיי האבן מיך נישט גערופן, און זיי האבן עס גע'כשר'ט, יעצט. מיך ארט עס זייער שטארק, קודם איך האב זיך אנגעברענגט מיט זיי צוויי יאר אן ענד אף עס צו מאכן, צווייטענס אויף צו מאכן א פסול'ע מקוה וואלט איך זיכער נישט געוואלט, און סאלאטש איז געגאנגען איך האב געמאכט נאך צוויי מקווה'ס פאר עס איז נאך געווען דער בנין האט ער דאס גע'גנב'עט ער האט זיך געבויט דארט א שטיקל האטעל, יעצט איך בין מעיד אז די מקווה איז נישט כשר.

זאג מיר שמעון, אויסערן רבי'ן איז שוין נישט דא א באשעפער? נו, מען דארף דינען דעם רבי'ן, אין די תורה שטייט ס'מוז זיין כשר, ווער האט אין זין די תורה? איך האב געארבעט מיט דעם סאלאטש מיט דעם מיימון, איך האב אים געזאגט, איך פלעג אים אלץ זאגן, נישט דא נאך אזא אפיקורס ווי נתן מיימון און רופט זיך מיימון, און ס'איז נישט דא אזא לאו לייף ווי נחום סאלאטש, ער האלט זיך א שיינער איד, פוי ער וואוינט רחוב שולל דרײַ קעגן בעלז, שיינער איד איז ער, עניוועי. און די זעלבע איז איבעראל אין די מקוואות, אין ארץ ישראל האב איך יעצט געטראפן פֿיר פסול דאורייתא'דיגע מקוואות, איינס וואס איז פסול דרבנן, איינס וואס כ'האב אליינס מכשיר געווען אויף די טבילות שעברו, מיט די גלאזערנע טיילס, קאלט מיך איינער אריין, איי וואס איז שלעכט מיט די גלאזערנע טיילס? כ'מוז דיר דערציילן א גוטן דזשאוק, א איד איז געקומען אמאל צום קלויזנבורגער רב, און ער האט אים געזאגט אז ער וויל מיטן רעדן וועגן שיטת הדברי חיים אבער שלהבת הייסט קטפרס ער וויל מיטן רעדן וועגן דעם האט אים קלויזנבורגער רב געזאגט קום אריבער ער קומט אריבער פרעגט ער אים זאג מיר איר קענט גאנץ מק משניות מקוואות מיט יעדן ר"ש און רמב"ם זאגט ער ניין זאגט קלויזנבורגער רב און איך קען עס יא מילא האב איך נישט מיט דיר וואס צו רעדן ווייל דער דברי חיים האט עס אויך געקענט און דו קענסט נישט דאס הייסט יעדער איז געווארן א מחותן ער גייט רעדן. זיי האבן אנגעארבעט א חרבן דארט אין אומאן איך הער ס'איז דא אפשר צוואַנציק אנדערע מקווה'ס אויכעט אבער די פרויען מקווה נוצט מען דווקא דאס. ס'האט אויכעט אירע פראבלעמען ווייל די גוים וואטשן עס מ'זאל נישט אריינגיין דארט און א פרוי דארף אריינגיין אין אזא צימער אין א ריזיגן בילדינג מ'קען פארלוירן ווערן דארט ס'האט זיך אירע פראבלעמען איך זאג נישט אז ס'האט נישט כ'האב זיי אייביג געזאגט עס נאר געמאכט צייטווייליג, אבער מען דארף האבן א געהעריגע נשי מקווה מיט א עקסטערן בילדינג, וואס נישט מען זאל עס מוזן וואטשן מיט פאליס, ווייל מען האט דאך מורא די גוים זאלן נישט צוגיין מ'זאל עס נישט צוווארפן, עס איז נישט קיין געהעריגע מקווה, איך האב זיי געזאגט, און חוץ פון דעם איך בין זיכער אז עס האט נישט קיין טראפ מי גשמים, טאמער סאראטע איז דער גאנצער פירער איז עס גארנישט ווערט, געווען אן אנדערע מקווה וואס איך האב געבויעט יארן צוריק אין ארץ ישראל, האב איך געזען סאראטע געבט א הכשר מיט מינצבערג, הער וואס דא טוט זיך. מינצבערג קען נישט מקוואות, סאראטע איז א קל שבקלים, און זיי געבן מיר הכשר. פרעג איך יענעם בלנית, ווען איז דא געווען סאראטע צו טוישן די וואסער, איך האב דאך עס אנגעפילט, זאגט ער, ער איז נישט געווען. יארן שפעטער האט מען עפעס צוגעבויעט אן אוצר, איז ער איינמאל געקומען. פארשטייסט וואס דא גייט פאר? און נאכדעם פרעגט מען, רבונו של עולם, פארוואס הרג'עט מען אידן אין ארץ ישראל? ס'איז נישט דא קיין קדושה, ס'איז נישט דא קיין קדושת ישראל, ס'איז נישט דא קיין כשר פלייש, און ס'איז נישט דא קיין כשר'ע מקוואות, איז וואסער א פנים האמער אונז? און וואס האט עטס געוואלט? דאס איז זייער וויכטיג אז מען זאל זיך אנהייבן צו נעמען אין די האנט אריין. איבעראל וואו ס'איז דא א חסידות זוכט מען עפעס א רב וואס ער זאל אלעס מתיר זיין, אלע איסורים שבתורה, מילא אז מען איז מתיר אלע איסורים שבתורה פארט עס, ווייל דאס טוט מיט דעם טוט מען דעם רצון פונעם רב, אז מילא איז ער א לעבעדיגער רבי מוז מען טון זיין רצון, אבער רבי נחמן איז דאך שוין נישט דא. איז ממילא וואס איז מען ביזי מיט דעם רעבן ס'איז דעם רעבן'ס א זאך, אין ברסלב טאמער טוסטו קעגן שלחן ערוך און מען זאגט דיר מוסר רופט מען דאס אן דאס איז דעם רעבן'ס א זאך מיט דעם טשעפעט מען נישט דעם רעבן'ס א זאך שוין נו האסטע. און דאס מוז מען אנהייבן צו נעמען זיך אין די הענט אריין ווייל טאמער וועט מען זיך נישט נעמען אין די הענט אריין כשר'ע מקווה'ס האמער נישט כשר'ע עסן האמער נישט אויף וואס פארלאמער זיך אויפן אייבערשטן דער אייבערשטער זאגט סוף כל סוף אין תוספתא טרייפות הרי אתם קונה בי חנצר בחבירו. און דו גייסט שרייען, יא רבונו של עולם, רבונו של עולם. רבונו של עולם איז שוין לאנג נישט מיט דיר. און די זעלבע איז מיט די מקוואות. זיי זעען שוין היינט אין ארץ ישראל, אפילו די רבנים פון די עדה האבן מיך גערופן צו באקוקן מקוואות. זיי האבן געזאגט, אונז האמיר אנערקענט אז איר קענט א מקווה, און די אלע אנדערע זאגן שטותים מיט פאליטיק. איך ווייס אז ס'איז געווען אמאל אין ירושלים איז געווען א שוחט, געווען א שוחט, האט מען מיר פארציילט, ער האט גע'שחט'ן וואס איז נישט געווען אין דער ארדענונג. נישט יעצט, כ'גיי צוריק מיט זעכציג זיבעציג יאר צוריק, און ס'איז געווען גרויסע צרות. ענדליך, מ'האט נישט געקענט נעמען אבער ס'איז געווען עפעס אנדערע, מ'האט געבעטן מ'זאל ברענגען דעם, יענעם, מ'האט נישט געקענט, דער איז געווען פארכאפט אין די שיטה, דער איז געווען אהער, דער איז געוען אהין, ענדליך האט מען דערציילט אז ס'איז געווען א איד וואס האט געהייסן ר' אברהם חיים ווערצבערגער, כפר אתא א שוחט, מ'האט אים געברענגט אפאר מאל א חודש אויף ירושלים צו שעכטן דארטן בהמות צו וואס. היינט איז נישט דא די נארישקייט מען האט זיך אויסגעלאזט קיינער וויל נישט וויסן וואס זיין אפיניען איז צו מען מעג גיין צו די אגודה צו נישט היינט וויל קיינער נישט וויסן די זאכן היינט זוכט מען א פראפעשענעל און ברוך השם דאס איז א מוראדיגע אימפראוומענט אין כלל ישראל ווייל נישט די משוגעים פירן איך ווייס אונזער הייליגער רבי איז דאך געווען א קדוש וטהור רבי אהרן פאללאק האט אונז פארציילט אמאל אין חדר אז ס'איז דא עפעס א בעלזער מאכט זייער גוטע רציעות אבער ער וויל עס נישט נעמען ווייל ער גייט צו די בחירות האט די רבי געפרעגט ער גייט צו די בחירות ווייל ער האלט אזוי צו ווייל די בעלזער רב האט אים געהייסן זאגט ער ווייל די בעלזער רב האט אים געהייסן דאס הייסט מען רעדט נאך פון רבי אהרן האט די רבי געזאגט זאלסט עס נעמען און נוצן געווען א איד מיט שכל זיינע פרייוועט השקפות האט דאך נישט צו טון מיט די רציעות.

דער סאטמארער דיין, צ ר' חיים מנשה, ער געבט מיר מליח ווייליג, דארט ווי ער קען צוקומען. יעדער האט זיך זיינע גימיקס, און מען דארף אויפהערן די אלע שטותים, און מען דארף אנהייבן צו טון צו די זאך, און מען זאל געבן פאר אידן כשר'ס, ס'האט מיר דערציילט א רב, אז ער איז ארויף אין א דארף, און ער האט דארט א רבי מיט אידן אין דארף, און ער זאגט אז דער וועטערנעריען דאקטער פון מדינת ישראל האט איהם געזאגט אז ער לאט אלעס אריינלייגן זיי לייגן אריין. קאצן, אין די העמבורגערס מאכט מען מיט קאץ, מיט מויז, מען מאכט פון חמורים, אלע פליישן וואס ס'ווערט בעלי חיים פייגערן אפ לייגט מען אריין. האט זיין טאטע האט נאך געפרעגט דעם וועטערנעריען דאקטער יארן צוריק פארוואס ער לאזט עס צו, האט ער אים געזאגט ליסן דאס איז א שטארקע מאפיא איך גיי מיט זיי נישט אנהייבן, זיי מיך אויך הרג'ענען אריין לייגן אין די זאך, סאו דיס איז וואטס בעסיקלי גאוינג אן ענד ווי העוו טו סטאפ דיס. זאגט מיר איינער ער עסט צוויי מאל א טאג בהמה פלייש, זאגט ער איך ווייס אז ס'איז דא טרייפות, פרעג איך פון וואנעט ווייסטו, זאגט ער אינעם זעלבן רעסטעראנט קום איך אריין איך קויף אמאל א סטעיק און ס'בייסט זיך א מחיה, אין ארץ ישראל נעמען זיי אראפ דעם ביין און דו זעסט נישט באמת פון וואסערע א פלייש דאס איז, זיי מאכן עס קלוג, זארג דיך נישט די אראבער זענען קלוג. איז נעמט ער עסט ער און אמאל גייט עס ווי פיטער ס'צעגייט אין מויל און אמאל קענסטו עס קייען צען מינוט און ס'איז א גומי און ער ווארפט עס אוועק פארוואס ווייל דאס איז געקומען פון א חמור און דאס איז געקומען פון א בהמה. שוין, בקיצור רבותי אונז האמער אסאך ארבעט צו טוהן ברוך השם אז דער אייבערשטער ווייזט אונז ווי פאלש ס'איז כלל ישראל ווייל אזוי קען מען עס אמאל נאך פאררעכטן טאמער נישט איז גרויסע פראבלעמען. יעצט איך וויל אויכעט זאגן אין אמעריקע איך פאר ארום, איך האב מסתמא די אנדערע וואך זיין אויף צוויי שטעט וועגן מקווה'ס צו באקוקן, ס'דא איך האב ענק שוין געזאגט ס'דא דער גרויסער ארגענעזעישן וואס ס'הייסט יו עס עי מקווה יו עס עי דאס איז א מאני ביזנעס, אז איך קוק אן ווער די פירער זענען לעזער קעסטנבוים איז דארטן פון די ועד הנהלה ווייס איך וואס שוין ווי אונז האלט מיר, יעצט וויל מען נאך אלץ וויסן ווער ס'האט געהארגעט שטארק איז מען נאכנישט צופרידן באט עניוועי. ס'איז א מאני ביזנעס. כ'האב שוין געטראפן איינמאל זיי האבן געגאסן א מקווה ס'נישט געווען א רב, איינמאל האבן זיי געזאגט אז ס'איז דא א ווידעא מיטן ארכיטעקט, ס'איז באלאני, די אלע זאכן איז איין שטיק באלאני, ס'איז דא א איד וואס ער וויל מאכן גרויס געלט, און אין מקווה'ס קען מען מאכן גרויס געלט ווייל מענטשן זענען ווארעם, און אין די זעלבע צייט א מקווה קאסט אסאך געלט. איז רעדט מען פון גרויסע נדבות און פארטיג, און דעטס אלל דעיר דואינג, און ווען זיי זאלן אמת וועלן טוהן ווי עס דארף צו זיין, אזוי ווי עס האט יעצט א כולל געענדיגט מקוואות לערנען צוויי יאר, כ'האב זיי געוויזן דעם פראקטיק, כ'האב זיי ארום גענומען, און זיי האלטן ביים טוהן אין מקוואות, און כ'האב געבעטן די רבנות זאל זיי אריין נעמען, מ'קען דאך נישט לאזן כלל ישראל אויף הפקר, ווער איז דער וואס ער געבט אבאכט די רבנישע קערפערשאפט אויף מקווה יו עס עי? ווער איז דאס? און באמת לויט וויפיל מקווה'ס זיי שרייבן אז זיי בויען, זיי בויען נישט אזויפיל מקווה'ס, ס'איז סתם ליצנות, מיר האט געזאגט איינער אז זיי האבן געגעבן איך געדענק צו פינף צו צען טויזנט דאלער און ס'זאל הייסן אז זיי האבן עס געבויעט, מקווה האט געשאפט שווערע טויזנטער און צענליגע טויזנטער דאלער, נאר ס'איז נישט קיין חילוק די אלע זאכן, נישט קיין חילוק לויט וויפיל מקווה'ס זיי האלטן אין איין בויען, דארפן זיי האבן כאטש א סטעף פון. צען פופצען משגיחים, און כאטש פינעף ערנסטע רבנים וואס זיי קענען פסק'נען שאלות אויף מקוואות, און זיי האבן דאס נישט. פרעגט מיך איינער פארוואס ווייסטו זיי האבן נישט, זאג איך, איך קען נאך נישט קיין פינעף רבנים וואס זיי קענען פסק'נען שאלות אויף מקוואות אין אמעריקע, איך קען זיי נאך נישט. ביק דעם שטריק האבן דאך אונז שוין געמאכט אויס, און דער אנדערע שייגעץ דארטן אין מאנטריאל, דער דזשיבאווער, האט געהאט א פסול'ע מקווה צענליגע יארן, און ער האט געשריגן ס'איז כשר, ער האט נאך גענומען איצעלע פימפ אז ער זאל ארויסגעבן א מיסן בריוו קעגן מיר. יעצט איצעלע פימפ זאגט אזוי, דעם בריוו וואס מ'האט דא ארויסגעגעבן קעגן דיר דעם חרם, דאס האב איך נישט געטון, איך ווייס אז יא, איך ווייס קלאר אז ער איז געווען דער גאנצער פירער און ער האט נאך צוגעברענגט דעם אלטן מקווה וואס איז געווען אין מאנטריאל, דער משוגענער, ער ווייסט דאך אז דארטן איז דאך ס'ארויסגעגאנגען אז ס'איז געווען פסול, מ'האט דאך געבויט א נייע מקווה. נאר אויף צו פארבלענדן דעם אויג איז דאס אויך גוט. זאגט ער אבער דאס פונעם דזשיבאווער דאס האב איך יא געמאכט דעם בריוו זאג איך האסטו יא געמאכט אדער נישט געמאכט ווער ביסטו ביסט א לאולייף דו האסט אפגעהארגעט דאס כשרות אין אמעריקע ס'איז געווען דאס כשרות אדער דיני ממונות האסטו עס אין דר'ערד געלייגט דו ביסט אויכעט איינער וואס דער סמך מם אליינס האט דיך געיוזט וואס זאגט מיר די מעשה דו האסט געמעגט זיין א רב דו האסט בכלל א התרת הוראה ווער ביסטו אינגאנצן נאר וואס מ'האט געדארפט האבן א שטעקן מ'זאל שמייסן האט מען דיך גענומען. ווי האסטו געקענט דא שטיין עס צו טון פאר די פאר טאלער? יעצט גייסטו אפפייגערן? ביסט שוין האלב טויט און האלב קראנק, האסט שוין מיטגעמאכט מעדיקל פראבלעם, און דו'סט אפפייגערן, און דו האסט אפילו נישט פאר וועם עס איבערצולאזן בירושה. פארשטייסט? דיין אברהמעלע זיצט נעבעך אין ארץ ישראל און ער וויינט, האסט זיך אריינגעלייגט אין אלע משוגענע זאכן, ווי ווי קומסטו דיך אריינלייגן? האסט אנגעדרייט א חרם, וואס האסטו יעצט פון דעם חרם? ווי ביסטו אנגעקומען דערמיט? ביסט אנגעקומען אז חזקל טייטלבוים איז אויף מיין האטליין יעדע פאר וואכן, דארט ביסטו אנגעקומען. נאכדעם איז אנגעקומען אז דער אנדערער טייטלבוים וואס ער באהאלט זיך אין ארץ ישראל איז אויך אנגעקומען אויפן האטליין. און ווינער רב קאלט מיך נאך אפ איך זאל אים אראפנעמען. א חוצפה פון ווינער רב. ס'איז א שאנדע אז ער הייסט ווינער רב, ווייל אונז האמיר געקענט ווינער רב איז געווען ר' יונתן שטייף, ער איז געווען ווינער רב. אז דו זיצט אויפן ווינער רב'ס בענקל און דו רופסט דיך ווינער רב און דו טוסט אזאלעכע שייגעץ שטיקער, א שעים. עניוועי, דער משה אלי' טייטלבוים גייט צוריק קומען דא, זארג דיך נישט, ער קען נישט אויסהאלטן מער אזויפיל ארום צו לויפן, און שוין, יעצט דא דארף מען זיך אויך נעמען אין די הענט אריין, און מען דארף זעהן, פרויען גייען נעבעך ערליך אין די מקווה, זיי געבן זיך אפ צוועלף טאג געבן זיי אוועק פארן אייבישטנ'ס וועגן, און אויב גייען זיי אין א נישט כשר'ע מקווה האבן זיי גארנישט אויפגעטון, שוין, יעצט זאל איך ענק איבערלאזן און נאך אלע א פרייליכן שבת.